א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח. כ'האב געוואלט אנהייבן דעם שיעור די וואך מיט א וויכטיגע זאך, יעדער ווייסט אז ס'גייט זיין די וואלן אין אמעריקע, די גאנצע וועלט קוקט ארויס אויף דעם, איז דא אזוי, אויף איין זייט איז דא איינער טראמפ וואס ער בויעט הייזער, ער האט אזויפיל עקספיריענס אין פירן א לאנד פונקט וויפיל איך. עטס קען מען זיך ביידע פארהערן. אויף די צווייטע זייט שטייט א זונה וואס איז ארום געלאפן און זי איז א לעסביען מיט וואס דו ווילסט זאגט מען אויף איר, איר מאן איז געווען א חזר ווען ער איז געווען אין ארקענסא דער גאווערנאר האט ער אנגעמאכט א שווארץ קינד ער האט באצאלט צוואנציג יאר געלט ווייל ער האט געמוזט אויסהאלטן דאס קינד אזוי ווי יענקל בער מיט טייטלבוים האלט אויס זיין שערעצל וואס ער האט אנגעמאכט און ס'אדורך די צוואנציג יאר ער פלעגט שיקן זיבן הונדערט דאלער יעדע וואך פאר איר קעש, און ער האט אויפגעהערט ווייל מען דארף שוין נישט געבן קיין סופארט, סאו יענקל בער מוזט אויך וויסן ווען מען דארף אויפהערן, ווען מען ווערט אלט אכצן יאר מיין איך, און למעשה איז ער יעצט ארויסגעקומען אז ער איז א זון פון דעם געוועזענעם פרעזידענט קלינטאן, און ער קען עס נישט לייקענען ווייל היינט איז דא די ען עי מיט די אלע זאכן. עניוועי, ס'א הויז פון וואס דו ווילסט, ניאוף מיט אלעם, ס'דא סייקייעטריסטס זאגן אז זי האט אלצהיימערס אויכעט, זי איז ביזי מיט אלע אראבישע וועלט, און מ'האט זי אריינגענומען אין פענסילוועניע אין פילאדעלפיע מען זאל אנהייבן צו זאגן איר דרשה, ווען מ'האט זי אריינגעשטעלט אין די רעיס האבן צוויי הונדערט. גוים געעפענט א פאן פון די פאלעסטינער, ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר, די וועלט הענגט אויף א האר וויאזוי דו זאלסט עס נישט לייגן, ס'איז שקר און שלמזל, אונז ווייסמער נישט פאר וועמען צו וועהלן, למעשה אבער איז אזוי, צו וועהלן פאר מיסיס קלינטאן איז אן עבירה ווייל כאמור זי האלט שוין פאר נאך פרשת נשא אחר אשר הוטמאה, דער סקווערער האט שוין מיט איר געהאט רילעישאנס, און ווייסט מען דאך אלע וואס דארט איז געווען. זיך אנגעטון דעם ספאדיק וואס מ'האט אנגעטון אין טשערנאבל אויף צו צינדן די הייליגע חנוכה לעכט האט ער זיך אנגעטון זי אויפצונעמען, און ווער ווייסט וואס נאך ער האט דארט געטון. און בקיצור, למעשה, זי איז זייער א שלעכטע טשויס פאר אמעריקע, א ווערי בעד טשויס. די גאנצע טעם פארוואס דער אייבערשטער פירט עס אזוי צו ווייזן, דו פארלאזט דיך אויף אמעריקע, אמעריקע איז שוואך ווי א זייפן בלאז, ממש ווי א זייפן בלאז, ווען ס'קומט אריין אזא קלינטאן, קען זי אונטער אומברענגען גאנץ אמעריקע און פארקויפן אונז פאר אלע אראבער, פאר די אראבער, פאר אנדערע, פאר רוס. רבותי, איך וויל ענק זאגן, ס'איז פרשת נח און ס'איז די וואלן אין אמעריקע כי מלאה הארץ חמס. די וואך שטייט קלאר אין מדרש אז דער אייבערשטער איז ברוגז ווייל ס'איז געווען כותבין כתובה לזכר. דאס לאנד איז א לאנד וואס ס'רעגט אויף דעם אייבערשטן און אז מ'וועט נישט תשובה טון, מ'וועט נישט לערנען די גוים זייערע שבע מצוות בני נח,

רבותי, יא יעדער טאר נעמען מען טאר נישט מען מען מוז זאגן איז א שוכן עפר איך ווייס נישט איך ווייס נאר אז ס'גייט פאר גענוג און נאך אז דער אייבערשטער איז שוין ברוגז אויף יעדן באט די בעסערע טשויס פון די ביידע איז זיכער אז מען זאל וועלן פאר דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ האט אדער א פראבלעם אז ער איז א מעיל שאוויניסט. ער העט נישט אפגעבן די פרויען זייערע רעכטן, אבער ביי אונז איז דאך דאס נישט וויכטיג עניוועי, ביי אונז אז א פרוי בעט א גט און דער מאן וויל נישט געבן, דערהארגעט מען אים, מען מערדערט אים, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, נעמען זיי זיך אן פאר דעם וואס ער זיצט פון ארץ ישראל, זאג איך אים וואס נעמסטו דיך אן פאר, ער האט געוואלט הרג'נען א מענטש, סא ביי אונז האט מען דאך נישט קיין פראבלעם מיט מעיל שאוויניסטס, א פרוי בעט א גט, אדער געט זי הונדערט טויזענט דאלער, ביז יעצט געווען, היינט גייט מען זיי הרג'נען די מאן. איז אויך פטור, א פרוי גייט ארויס מיט איינס פון צוויי זאכן, מיט א גט אדער מיט מיתת הבעל, און טראמפ רעדט אזוי ווי אלע פרעזידענטן, כ'על טוהן כ'על מאכן, ווען ער קומט אריין אין אפיס זאגט מען אים עד כאן, ביסט לימיטעד, און ער וועט זיין אזוי ווי יעדער, נאר צו וועלן פאר הילערי וואס זי איז אן אויסגעשפראכענע רוצח מיט א גנב'טע מיט אלעם, איז זיכער. אז ס'איז נישט ריכטיג. און אויסער דעם וואס איך האב ענק שוין געזאגט, נישט נאר איז זי געווען די גוירלפרענד פאר די האלבע אראבישע לענדער, איז זי אויך געווען די גוירלפרענד פארן סקווערער רבי'ן, און אויך פאר נאך אפאר פון די חברה, כ'געדענק נישט פונקטליך די גאנצע היסטערי, כ'מיין אז מיט אהרן'ען אויך געווען עפעס א שטיקל גוירלפרענד טשאמי טשאמי, איך ווייס נישט, באט יו העוו טו סטאפ דיס. אויסער דעם איז דא הלכה מ'טאר נישט ממנה זיין א פרוי פאר קיין שום משרה שבעולם, ס'איז א רמב"ם, און נאכדעם צו זיין אין גלות ביי פרויען, איז אויכעט א קללה, און איך ווייס נישט צו דער אייבערשטער וויל אונז שוין שטעלן אין גלות פאר פרויען, מיר האבן שוין געהאט גענוג. הילני המלכה, הילערי קלינטאן, ס'עפעס די נעמען ריימען זייער. עניוועי, איך בעט יעדן נארמאלן מענטש מ'זאל וועלן פאר דאנעלד טראמפ, און דער אייבערשטער זאל אונז האלטן די רעכטע האנט אז ס'זאל נישט זיין קיין שלעכטס פאר אידן, און אידן מיין איך נישט נאר אין ארץ ישראל נאר אין אמעריקע אויך. דאנעלד טראמפ האט יעצט געזאגט זייער א שיינע דרשה, זאגט ער זיין טאכטער האלט ביים געבן בירט פאר אנאדער דזשואיש טשיילד, ממילא נעמט ער זיך אן פאר אידן, און שטעל דיר פאר סארא א בר מזל ער איז, ער האט קינדער וואס זענען זיין אמת'דיג א חלק פון זרע ישראל, אנבעליוועבל, סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט און כ'מוז נאך צולייגן, קוים איך בין געווען אין ארץ ישראל און איך בין געווען אין צפת האט מיך זייער געהארט אז די ליבאביטשע רבנים האבן געגעבן א היתר מ'זאל גיין אין צבא, האב איך מיך אראפגעזעצט מיט זיי, און ס'איז ארויסגעקומען אזוי, די בחורים אז זיי ווילן קומען דא אויף אמעריקע לערנען קענען זיי נישט קומען נאר אז זיי שרייבן אונטער אז זיי לויפן נישט אוועק פון צבא נאר זיי ווילן צוריק קומען.

מען טאר נישט גלייבן די סיקריקן גארנישט, זענען אזאלכע רשעים, זיי ווילן סתם יעדן אומברענגען סתם יעדן באשמוצן מיט אלעם, כ'האב עס דורך געטוהן זייער גוט די סוגיות, אבער א פלא דער שולזון שרייט דאך אלץ אז ער מיינט דעם אמת דעם אמת דעם אמת, ער באשמוצט חב"ד, ער טאר דאס נישט טוהן, כ'ווייס נישט ווי יענער האלט. ט. ס'איז א גאנץ אן אנדערע בחינה. יעצט, דער אמת איז, איך הייב אן צו טראכטן אז די רבנים זענען גערעכט. ווער זעמער אונז? נחום ראזענבערג, ביסט א רב? ביסט א רעבע? ביסט דאך סתם א ליידיגגייער. די רבנים זאגן מ'טאר נישט גיין צו מסר'ן צו די פאליס, טאר מען נישט גיין מסר'ן צו די פאליס. מ'מוז גיין צו די רבנים. אז מ'שטופט אריין א פופיק ביי דיין זון אין אחור אריין און ס'בלוט אים, גיי צו די רבנים, ווייל דער רב וועט טוהן די זעלבע מארגן. ס'דאך שאנדע וואס מען טוט. עניוועי, איך הייב אן צו טראכטן מען טאר טאקע נישט גיין נאר צו די רבנים. יעצט די שאלה איז אזוי, ס'איז דא א אינגערמאן אין לונדון ער הייסט פנחס צבי וואס ער איז סעפערעיטעד מיט זיין ווייב ער דארף דורך גיין א גט מיט א מעשה א בוידעם בקיצור און די געזעץ איז מען טאר נישט רעדן מיט די פרוי אבער מען מעג רעדן מיט די קינדער. איז געגאנגען דער יוסף בנימין וואזנער. ער איז אין סאטמאר לאנדן א דיין, און ער האט געזאגט פאר א פרוי וואס איז א גרושה אז זי מעג גיין מסר'ן פאר די פאליס אז דער מאן האט אפגעקאלט הושענא רבה ביינאכט ער האט געוואלט רעדן מיט די קינדער ער האט זיי געוואלט זאגן א גוט יום טוב. יעצט כאפט איר שוין וואס דא טוט זיך? ארויסווארפן קינדער אין די גאס מעג מען, נאר דער סמארטפאון ברעכט אונטער אידישקייט. נחום ראזנבערג'ס האטליין ברעכט אונטער אידישקייט. יעדער מלמד האט געשטופט דעם פופיק אריין אין יעדנס אחור, מ'האט דא געטוהן די שמוציגסטע זאכן וואס איז דא, מ'גייט יעצט אין צפת, איך וויין וואס מ'האט דארטן געטוהן מיט דרייסיג בחורים, אפאר כאפן זיך יעצט צוריק זיי האבן חתונה, זי האט צרות ער האט צרות, פארוואס איז עס זיך געקומען פאר די קינדער? ווייל זיי זענען געגאנגען אין א חדר לערנען תורה? בקיצור, די אלע זאכן וואס ס'מאכט נישט קיין סענס, דאס זענען די רבנים מתיר, און יעדע נארמאלע זאך אסר'ן זיי. יעצט איך וויל פארשטיין, מיט וואס א רעכט האט די פרוי געמעגט גיין מסר'ן דעם אינגערמאן? וואס איז דאס? ס'עפעס א נייע זאך? מ'מעג מסר'ן? יעצט, אהרן און זלמן לייב ביליאנערן ביידע גענומען דעם פעטער'ס ירושה וואס דער פעטער נעבעך האט איבערגעלאזט פאר תורה און פאר קדושה, און זיי האבן עס אויסגענוצט פאר זייער שייגעץ שטיק. זיי האבן געמעגט גיין אין קאורט, קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט. קוקטס אן חזקל רויט, אן אלטער גראבער פרעסער, גראב ווי א חזר, געקריגן א הארץ אטאק, וואס האט מען זיך געשלאגן אויף איין בילדינג וואס ער האט אין בארא פארק. פארוואס איז זיך אים געקומען דער עונש? ווייל ווען דער גראבער פרעסער וואלט דען געזאגט, איך לייג אראפ מיין פיס, דא וועט נישט זיין קיין ערכאות, אהרן און זלמן לייב וועלן קומען צו א בית דין. און ווען נישט געבן אלע רבנים ארויס א בריוו קעגן אהרן און זלמן לייב וואלט געווען דא ארדענונג. איז יעצט צאלט אים דער אייבערשטער מידה כנגד מידה, סך הכל האט ער אפגעגנבעט איין הויז פון כלל ישראל און די קינדער קריגן זיך און ער האט געקריגן א הארץ אטאק. זיי דערציילן יעצט א מעשה, עס קומט ארויס שמעון פערעס איז געווען ראש ממשלה, מען האט פארקויפט אידישע קינדער אריבער די גאנצע וועלט. יעצט הייבט אן ארויסצוקומען מורא'דיגע זאכן וואס אמאל האט מען קיינמאל נישט געוואוסט, שטעל דיר פאר ס'איז ארויסגעקומען אז נישט א שווארצער פון עטיאפיע האט זיי פארקויפט, ס'איז אלעס געווען היימישע קינדער און מ'האט זיי פארקויפט דורך היימישע מענטשן, יעצט שמעון פערעס איז געווען דער ראש ממשלה און ער האט עס פארקויפט. דורך אסאך מענטשן, אידן, און שטעל דיר פאר ווער ס'איז געווען דא אינוואלווד, ס'איז דא דא א איד וואס ער האט געהייסן בערנארד בערגמאן, איך האב געטראפן אמאל אויף פיפטי סעווענט סטריט האט ער געהאט זיין אפיס, זיי פלעגן באהאלטן די אלע חברה אין פריזער, די פון די וועלפעיר, די נורסינג האום, זיי האבן אפגע'גנב'עט, זיי האבן געראבעוועט, ס'האט זיך אפגעטוהן דא אזאלכע מיסע זאכן, געדענק איך ער איז אמאל געשטאנען אין די גאס, און איך בין געווען א חסידישער בחור, א. אינגערמאַן, כ'האָב שוין געהאַט חתונה געהאַט, קומט ער צו שלום-עליכם, אַזוי ווייסט ער, אַז ער וועט אַ ברייטן שלום-עליכם. יאָ, וואָס זאָג איך אים? איך בין אַ וויזשניצער בחור, צי איך בין געווען אַ וויזשניצער אינגערמאַן, שנעמט זיך, כ'דענק שוין נישט פּינקטלעך, האָט ער, און ס'האָט, ס'האָט אים געציטערט די הענט און די פיס פֿלעגן אים ציטערן, ווייל דורכגעגאַנגען אַ סך משפּטים, ער זאָגט מיר אַזוי, ער איז איז גווי נתתי למכים, זאָג איך אים, דו שייגעץ, דו האָסט גווי נתתי למכים, דו האָסט געגנבֿעט, דו האָסט געגזלט! איז ער אוועק געלאפן און איך בין אים נאכגעלאפן, איך האב געשריגן אינמיטן די גאס אויף פיפטי סעווענט סטריט אין מאנהעטן, וואס גווי נתתי למכים הייבט ער אן, בקיצור, עס קומען זיי יעצט ארויס אז שטעל דיר פאר, די רעגירונג פלעגט מאכן געלט, פארקויפט אזא קינד פאר פֿינף טויזנט דאלער, שיין א ספרדישע קינד געווען א ביוטיפול בוי, א קינד וואס האט געהאט ווי מען זאגט אביסל נישט ווייס, ער געווען געהאט א שטיקל קאמפלעקשאן, איז געווען דארטן די ער געווען א טיעם. בערנארד בערגמאן, א שטינקער חסיד, א ספינקער חסיד, ער איז געווען דער וואס האט עס פארקויפט דא אין אמעריקע ווער ס'האט געוואלט האבן א אידיש קינד, ער האט דא דארט זיך אפגעטון, און זיי זאגן אז די סיגעטער איז געווען א שותף מיט אים אין נורסינג האומס און אין פארקינג לאטס וואס מ'האט געארבעט שבת מיט אלע שייגעץ שטיק, זאגן זיי אז ער איז אין דעם אויך געווען א שותף, סא דעם האט עס נישט געבאדערט. און יעצט ווען מ'האט אנגעהויבן צו אפאר יאר צוריק איז געווען עוזי משולם האט געוואלט מען זאל חוקר זיין די פרשה פון ילדי תימן, האט שמעון פרס געזאגט ער האט אריינגעלייגט כוחות אז ס'זאל חלילה נישט ארויסקומען ווייל נישט קומט ארויס וואס וואס מ'האט דא געטון, יעצט בערנארד בערגמאן האט קיינעם נישט פארציילט פון ווי ער ברענגט די קינדער, נאר געזען שיינע תימן'ער קינדער האט זיי יעדער גענומען זיי זענען זיי געווען זייער גוט אויך ווייל זיי לאזן זיך גוט אויפציען, זענען נישט קיין עזות פענימער, און בקיצור דאס האט יעדער איינער צוגעלאזט. און קיינער האט גארנישט געזאגט, נישט קיין מענטש אז זיי האבן געוואוסט, נאר דאס איז די רבנים, זיי מעגן טון די מיעסטע זאכן, די אלע קינדער זענען געווארן גויים און גויטעס נאכדעם, און וואס איז געווארן? יעדער איז שטיל געווארן, מ'האט אים נאך ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל, שטעל דיר פאר וואס א ווערד סאטמאר רב'ס בענקל האט געהאט. יעצט איז מען געגאנגען מ'האט דעם עוזי משולמ'ען קראנק געמאכט, יעצט טראגט די פאליטיק אויס אז מ'זאל יא ארויסקומען מיטן אמת, ווייל בנימין נתניהו וויל דאך מ'זאל ארויסקומען מיטן אמת, איז דערציילט ער אלעס, ער לאזט! די גאווערמענט זאגט עמטליך ס'איז אמת, זיי האבן געטון די ארגסטע זאכן וואס איז דא, און פארטיג! יעצט אז מ'האט אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, האט שמעון פרס געזאגט מ'זאל טון אלע יסורים פאר עוזי משולם ס'זאל נישט ארויסקומען דער אמת, און דאס זענען רבנים, זיי מעגן אלעס טון, אונז מוז מען זיצן שטיל, אונז פייפן מיר זיי אן, איך זאג נאך אמאל פארן עולם. ביי היטלער'ס מלחמה האבן די רבנים פארפירט כלל ישראל, זיי האבן איינגערעדט א באלאוני סטארי אז מען טאר נישט פארן אויף אמעריקע ווייל די שטיינער זענען טרייף, ס'טייטש אז אין בודאפעסט זענען די שטיינער געווען מער כשר, ס'האט מיר דערציילט א איד פון בודאפעסט, א גאר א חשוב'ער איד, זאגט ער ס'האבן געוואוינט דעמאלטס אַכציק טויזנט אידן אין בודאפעסט, ווען ער האט געוואוינט דארטן אין אַכט און דרײַסיק. נײַן און דרײַסיק, זאָגט ער, רובם כּכּולם, ס'איז נישט געװען, אפֿשר, טױזנט ייִדן, װאָס האָבן געהאַט אַ מזוזה אױף דער טיר, רובם כּכּולם האָבן אים געשאָלטן, חלילה, איך װיל נישט זאָגן, פֿאַר װאָס זײ זענען געבױרן אַ ייִד. זײ זענען געװען פֿײַנע צדיקים. יעצט, װאָס איז געװען, איז, די רבנים האָבן געזאָגט פֿאַרן עולם, זאָרגטס ענק נישט, גײטס אַרױס אַרבעטן, רעזיסטס נישט די, די נאַציס. און װאָס איז געװען דער סוף? מ'האָט אַלע געפֿירט אין קרעמאַטאָריום. איז געװען אַ ייִד אַ רבֿ, עס פֿאַרצײלט דאָ דער רבֿ, מ'האָט אים אױך געהײסן, ער זאָל זאָגן פֿאַר די ייִדן, אז עטס גייטס נאר ארבעטן, ס'עט זיין גוט פאר ענק, און ווייסט וואס די סוף איז געווען? מ'האט יעדן געפירט אין קראמעטאריום, אבער דער איד האט געוואוסט, ווייל ער איז געווען פאליטיקל אריענטעד, האט ער זיך אויפגעשטעלט, ס'איז געווען צענליגע רבנים וואס האבן געזאגט יעדער זאל פאלגן די עס עס מ'האט קאנעקשאנס, האט ער געשריגן רבותי מ'עט ענק פירן אין קראמעטאריום, ווער ס'קען זאל פארקויפן דאס פארמעגן און זיך קויפן טיקעטס און אנטלויפן, אויף סאוט אמעריקע האט מען געקענט לויפן, און ער האט אויסגערעכנט אלע רבנים וואס זענען געווען אינוואלווד. געשטופט. די אלע האט גאט אזוי ביטער באשטראפט אז זיי האבן נישט איבערגעלאזט א משתין בקיר, נישט איבערגעלאזט א קטנ'ן אויף די וואנט, און דאס איז מיר דורך געווארן. איך זאג דעם עולם נאכאמאל, יעדער זאל האבן סמארטפאונס, מיט די אלע טמא'נע כלים ברויך מען האבן, ווייל ויהי היום אונז מוזן וויסן ווי ארץ ישראל האלט מיט זייערע קריג, מיט זייערע מלחמות, און ווי אמעריקע האלט, אמעריקע האט אנגעגרייט צענ הונדערטער טויזנט מיליאנער קברים האבן זיי אנגעגרייט, זיי ווילן אונז איינרעדן ווייל טשיינע שיסן אטאם באמבעס. אויס. די גבירים אין אמעריקע ווילן אויסראטן די אלע וואס מען האט זיי געגעבן סיוויל רייטס, די שווארצע מיט די פארטא ריקערס, זיי ווילן נישט אומזיסטיגע פרעסערס, זיי ווילן זיי אפווישן פון די מעפ. און דער איד איז אויך אין איינעם, כ'האב ענק געזאגט, דער איד'ס מזל איז אז דער פארטא ריקער איז א מאנאריטי און דער שווארצע איז א מאנאריטי, ממילא האבן מיר אונז אן עקזיסטענץ, ווען נישט וואלט מען געטון אזוי ווי היטלער האט געזאגט, די אידן מיט די ציגאנער אראפ פון די וועלט.

נעמטס אזוי? יעצט זיי האבן א פראבלעם אז אין די שטאט אלעד איז דער ראש העיר זיצט מיט א טעלעוויזשען אפן אין זיין אפיס, ער מוז וויסן די נייעס, מאכטס ענק נישט משוגע, אונז האבן נישט געוויסט די נייעס אז מ'האט פארלוירן זעקס מיליאן אידן, העלפט האבן זיך געקענט ווען ראטעווען מיט יארן פארדעם, האבן די רבנים געזאגט ניין דער אייבישטער וועט העלפן און מען טאר אויף אמעריקע נישט פארן ווייל די שטיינער זענען טרייף אזוי ווי חלב און זיי האבן באקומען אפאר טאלער פאר דעם און פארטיג. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר זאכן, אין ארץ ישראל איז ס'זייער, די געלט זאכן זייער אנגעשטרענגט, און ס'דא אסאך ישיבות וואס זיי ווילן צושפארן, פארוואס נישט, וואס האט רמ א זאל טון, מ'האף מ'וועט זיך פלאגן ווי א משוגענער, ס'דא אין טאהש שפארט אויך צו זייער ישיבה, פארוואס? ווייל מיילעך זאגט אזוי, מיין טאטע איז געווען א בהמה, און ער איז געלאפן זוכן געלט ער זאל קענען אויסהאלטן א ישיבה, ווער ברויך עס האבן, שפארט צו די ישיבה זאלן זיי גיין ערגעץ אנדערש, דאס געלט וויל איך, דער מיילעך איז א געלטס מענטש. טאהש. איך ווייס בכלל נישט פארוואס טאהש פארשווייגט אים דאס אז ער שפארט צו א ישיבה וואס זיין טאטע האט געבלוטיגט און געשלאגן זיך אז ס'זאל זיין אפן און יעדער זיצט רואיג. ס'איז דא דא איטשע ארגל גארגל מיט די אלע חברה, זיי ווייסן וואס דער רבי איז דורך געגאנגען צו האבן א ישיבה שפארט מען עס צו. ס'איז נישט צום גלייבן וואסערא רשע און א שייגעץ דער מיילעך איז. אזאנס טוט מען?

גניבות, גזילות, אויסצאלן דעם שוואגער ווייל מיילעך געוואלט בלייבן א רעבע אליין, פאר מרדכי מיט זיינע קינדער האט מען נישט געגעבן גארנישט, מרדכי איז א בכור, ער האט אפגע'גנב'עט און אפגע'גזל'ט דאס גע'גזל'טע געלט וואס איז דארטן געווען אין טאש, און יעצט לאט עס יעדער צו, און קיינער פאלט נישט ביי אז מרדכי'ס קינדער זענען אויך יורשים, אז מיילעך וויל נישט קיין ישיבה קאפעטס דעם כלב טמא ארויס פון דארט. נאר דער אמת איז איך טראכט שוין אנדערש. ווייסט איך גיי דיר זאגן? איך האלט ס'איז טאקע בעסער אז מ'האט אפגעשפארט די ישיבה. פארוואס? ווייל ס'איז דא דארטן א חזר הייסט ער משה ראטמאן. דער חזר האט נישט געלערנט קיין ווארט קיינמאל. ער'ט געגאסן אריין צוקער אין די טרעקטער. ס'איז געווען פון די סיקריקים. א יונגער בחור. מ'האט אים נעבעך אריינגעכאפט און מ'האט אים מאלעסטעט אויך. ער איז געווען זייער פלייש אריינצושטופן אין אים. און נאכדעם איז ער געקומען אויף טאהש האט ער עס געטון מיט וואוילע בחורים. אין ניין בית הלוי איז געווען די גרעסטע מניוולת וואס ס'איז דא. אונטן, זיי האבן געהאט דארטן ווידיאוס פון אלע מינע שמוציגע מאוויס, און מען האט אפגעטון כל דבר אסור מיט בחורים, מיט טאהשער בחורים, משה ראטמאן אליין האט זיי אנגעטון, איך איך האב עטליכע נעמען, זענען געווארן פעישענטס אין שפיטעלער, נישט אינסייד נאר אוטסייד פעישענטס. און משה ראטמאן האט איינעם באצאלט, מאה אלף האב איך געהערט, און דאס אלעס האט מען געמעגט. און יעצט ווען א בחור קומט כאפן שיריים א יונגל שאקלט ער מיט מיט די הענט, נו וועט ער מארגן גיין זאגן איך וויל אביסל סעקס כ'האב דיך דאך געגעבן שיריים פונעם הייליגן רעבן, און געהאט עפעס א גאנצן מופת ס'איז געווען עפעס א מאנגאליען קינד און ער געבעטן מאיר דער מיילעך האט געזאגט מ'זאל אים ברענגען און אים האט ער געזאגט אז זיין טאטע איז אין הימל ער איז געשטארבן אבער ער שטייט דא לעבן אים מיילעך מיט אזאלעכע מעשות איז ער נישט אנגעקומען אין ערגעץ נאר אין דר'ערד אריין. מ'האט געהאט אמאל א לעסביען טיטשער, זי האט גענומען די קינדער אויף מאנטריאל, איך האב עס אפגעשטעלט, עטס ווייסטס דאס שמוץ וואס דארט האט זיך אפגעטון, און איך זאג נאך א זאך, איך האלט אז די בחורים זאלן אריינזעצן זיך אין די ישיבה און בית מדרש און לערנען, חוץ אויב מיילעך וועט נישט וועלן געבן די לעקטער אויך נישט, מ'וועט ארויסשיקן יעדע וואך א נייע מגיד שיעור, און מ'וועט אים געבן א לעבעדיגן שיעור כללי, זאלן זיי עפעס וויסן, איך וועל אויך קומען איינמאל. טאמער מ'וועט מיך לאזן, נאר טאמער ארגל גארגל וועט מיך שוין מיט מיר נאכווארפן שטיינער, טאהש, קען איך צושפארן גאנץ טאהש, אז ס'זאל נישט בלייבן איין מענטש דארט וואוינען. און עס איז נישט קיין דזשאוק. מיילעך ווייסט עס. מיילעך ווייסט עס און ארגל גארגל ווייסט עס. נאר איך וויל נאך נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל ס'איז בעסער אז ס'בלייבט א סוד. מ'איז געגאנגען מ'האט אויסגעצאלט. כץ, מ'האט אים אויסגעצאלט, יענעם אויסגעצאלט. דאס רישעות וואס דארט איז פארגעגאנגען אלע יארן. ס'ר' בנימין איז געזעסן ביי די שיסל האט אפגע'גנב'עט געלט פון מיילעכ'ן אין די מיליאנען. מיילעך, דו האסט געגנבעט געלט פון אנדערע, און דיין טאטע איז שולדיג געלט, און ער האט צוגעזאגט גרויסע זאכן און ס'איז קיינמאל נישט געווארן, האט אים דער אייבערשטער יעצט צוריק באצאלט, ער נעמט אלעס צוריק. סאו בנימין נעמט פשוט צוריק וואס דיין טאטע האט געגנבעט און וואס דו האסט געגנבעט און דו ווייסט דו ביסט שולדיג מענטשן, נאר ווילאנג מ'האט נישט קיין פול צאלט מען נישט יעצט. כץ האט זיך גערופן און טאהשער בית מדרש וועט מען מאכן די הילולא, כאטשיג מ'האט אונטערגעשריבן מ'טאר נישט, ער טאר זיך נישט רופן טאהש, מיילעך, טשעפע נישט צופיל ווייל דו פארסט נישט גוט, מיילעך מיינט אז יעדער וועט זיין ערליך און ער וועט זיין דער שייגעץ און יעדער וועט פאר מורא, טאטע האט געהייסן זאל אנטון ווייסע קליידער, דער טאטע קען הייסן זאלסט אויסטון די בעקיטשע, אין די גאטשעס זאלסטו זיך ארויפשטייען איז אויך ווייס. אזא צוואה לאזט א איד? מען האט אויף דעם איד געמוזט ארבעטן שווערע צייטן אז ממש מען קען די צוואה, מען דארף עס גונז זיין, ניין מען דארף כאפן קודם קאפיס צו ווייזן ווי אזוי מען קען פארפירן א איד וואס ער געט ארויס א ספר עבודת עבודה, געווען ביזי מיטן אייבערשטן און אייבערשטער בייבערשטער יייבערשטער טשייבערשטער, אזא צוואה געט מען ארויס? ווייל עס איז דיין זון מיילעך האט דיך משוגע געמאכט? איך האלט אז טאהש דארף זיך נעמען איבער דעם מיילעך און אים ארויס יאגן ווי א הונט. און נישט באצאלן אפאר מיליאן דאלער ווי מען האט באצאלט פאר זיין שוואגער. מען דארף אים ארויס יאגן ווי א הונט. דער רבי האט געלאזט צוואה ער זאל אנטוהן ווייסע זאקן מיט בעקיטשען מיט ווייסע גאטשעס. אונז האמיר געקענט דעם רעבען, דער רעבען איז זעהר אן ערנסטער מענטש, איך בין אמאל אריין מיט שלום משה'ן צום רעבען געפרעגט רעבע אויף וועם לאזטו איבער, אפשר זאל דער רעבע שרייבען א צוואה, זאגט דער רעבע וויאזוי דער אייבישטער וועט פירן, דעמאלטס האט נאך ר' מרדכי געלעבט, האט דער אייבישטער געפירט אז מרדכי איז געשטארבען, און ער געפירט אז דער שייגעץ מיילעך האט משוגע געמאכט דעם רעבען, מרדכי'ס זוהן וואס ער איז א. בכור בן בכור זיצט דארטן אין קרית גאטשעס און ער מוטשעט זיך נעבעך חתונה מאכן די קינדער, קיינער קוקט נישט זיין וועג, ער האט נישט ווער ס'זאל קוקן, נאכאמאל זיין שווער האט אים אריינגענומען, מ'האט גענומען דעם רעבן און מ'האט חתונה געמאכט צו א פרוי וואס דער רבי האט נישט געוואוסט אין זיין לעבן צו זאגן וואס מען טוט, ער האט געפרעגט נו וואו דער חתן, די כלה זעהט ער שוין, וואו דער חתן, מ'האט אים געמוזט אינפלוענסען זעה ער איז גאר דער חתן. אזא שמוציגע זאך צו טון, און נאכדעם זאגן אז משה האט זיך אריינגעלייגט אונטערן בעט זעהן וואס דער רבי טוט ביינאכט, דער מענטש האט שוין נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט. ס'קען זיין משה האט אין איר אריינגעשטופט, מרדכי בן דוד האט אויך געזאגט פאר די רימניצער רעבעצן כ'מיך לייגן אין די לענג און די ברייט זאלסט געהאלפן ווערן מיט א קינד, יא די די אלע ממזרים וואס מרדכי בן דוד האט אנגעמאכט, שור, יא איך קען דאס זאגן, האט מען אים חתונה געמאכט כדי רעבעצן לעווי זאל ארויסגיין פון שטוב, ווייל זי איז דאך געווען אן אלמנה און א שוועגערין און מאטכע איז דאך געווען געטריי פארן רעבן, האט מיילעך מורא געהאט צו טשעפען, מיילעך איז אין זיין לעבן נישט אריינגעגאנגען צום רעבן, רבי איך האב א פראבלעם אין עבודת השם. ווען שרול משה האט געשיקט געלט איז ער א א טאטע, איך האב פארלוירן יעצט פינף הונדערט טויזענט דאלער אין סטאקס, העלפט אדער מער פון שרול משה'ס געלט איז געגאנגען פאר דעם שייגעץ מיילעך, און איך קען דאס אלעס איבערווייזן, און איך האב עס געזאגט פאר ר' שרול משה, וועגן דעם האט טאהש מיך געוואלט ארויסווארפן פון דארטן, ווייל דער רבי האט געזאגט איך זאל זאגן שרול משה'ן אז ער וועט זיין אין גיהנום אין גן עדן מיט אים, איך ווייס נישט ווי ער וועט זיין. נחמה'ס פראמאושען ס'איז א גאנצע בלאף אפאראט, ס'איז אזא צדקה ווי יעדע צדקה, א איד וואס פלאגט זיך נאך געלט, ער געט נאר ארויס צען אדער צוואנציג פראצענט פאר ארעמעלייט וואס ער האט נישט קיין שייכות מיט זיי ווייל דאס איז זיין אינוועסטמענט, באט דער'ס נאטינג טו רייט האום אבאוט, איך האב דאס אייביג געזאגט, האט טאהש נישט געוואלט, האבן זיי מיך געוואלט זען ארויס פון דארטן, ס'איז זיי נישט געלונגען, ווייל איך האב זיי אויכעט ארויסגעטראגן פון דארט, און יעצט האט זיך מיילעך צעלאזט, הער וואס ער האט זיך צעלאזט. האט ארויסגעווארפן חתונה געמאכט דעם רעבען, ארויסגעווארפן רעבעצין לעווי, און גענומען מאטכעס קינדער און זיי געשיקט אויף קרית גאטשע, זיי האבן נישט ווער ס'נעמט קער פון זיי, און ער מוטשעט זיך ווי א הונט, און קומט אייווי קען מענטשן שטופט מען אן דעם וואגן אביסל, און מיילעך מיינט ער וועט אזוי פארן, ניין ניין ניין מיילעך דו וועסט אריינפארן אין די וואנט, דו ווייסט וואס איך ווייס אויף טאהש? און ווען דאס קומט ארויס איז טאהש היסטערי, ס'האט מיט א מענטש וועט מורא האבן דורכצוגיין די ד' אמות פון דעם שטאט, און משה רוטמן זאגט נאך ער גייט בויען א מקווה לעבן רעבן, טאמער מאכט מען נישט גענוג זנות אין שטעטל זאל מען מאכן דארט נאך זנות, כ'האב דיך געבעטן ווען דו ביסט געווארן רעבע לאמיר זיך אונזערע דיסקרעפענסיס לאמיר שטעלן אין די זייט, מיילעך דו טארסט נישט טוהן אזא זאך ווי האלטן דעם חזן משה רוטמן, נאר אזוי ווי דו טויגסט נישט פון אים, ס'קען זיין דו האסט מיט אים אויך געשטופט און נאכער און ער מיט דיר אויכעט. היינט ווייס איך שוין אויף קיינעם גארנישט, בפרט נאך וואס ס'איז רעבישע זאכן ווער איך זייער זייער סקעפטיקל. ס'שטייט מ'טאר נישט חושד זיין, ווען ס'קומט זנות מיט רעבעס בין איך יעדן חושד, איי דאנט טראסט עניבאדי. פארוואס ליידער האט עטס ענק אזוי אויפגעפירט. עניוועי, נישט דאס איז די זאך יעצט. כ'האב דיך געבעטן ווער דעם שייגעץ פטור, האסטו נישט געוואלט. פארוואס האסט מורא, הא? אקעי, עטס וועטס באצאלן די פרייז עווענטשעלי, נישט געזארגט. און די מענטשען וואס שפילן זיך ארום מיט יענעמס בלוט און. אדער ווייסן זיי נישט, אדער ווילן זיי נישט וויסן וואס דארט איז אלץ פארגעגאנגען אין טאהש, זאלן זיי וויסן וואטש וואס עטס טוטס, ווייל עטס זענטס אלע ניוקאמערס, אונז ווייסן מיר אלע אלטע זאכן וואס דארט איז געווען, און ס'איז דא גענוג שמוץ אויף ענק, און נישט זנות שמוץ, ניין ניין ניין, ס'איז דא ארגערס, און די יודעי דבר ווייסן פון וואס איך רעד, שטייסט די ישיבה בחורים וועט מען ארויסווארפן. און משה דעם שייגעץ, דעם חזר, אים גייט מען לאזן דארט? וואט א שעים! מיילעך מיינט ער טיילן שריים יעדער קומט און כאפט, מיילעך, ס'עט נישט האבן קיין תלמידים ס'עט דען נישט האבן גארנישט, ס'עט זיין אויסגעשפילט, און עט די ענד אוו די דעי וועסטו זעהן וואס דא עט זיין, דו מיינסט אז דאס בלוט פון די אלמנה איז הפקר? דו מיינסט אז דיין ברודער'ס בלוט אין קבר מרדכי איז הפקר? ווייסט פארוואס די רבי ליגט נישט נישט לעבן מרדכי נישט לעבן די רעבעצן? וועגן דעם וואס דו האסט געטון. זייער בלוט שרייט, און זיי האבן געזאגט אונז ווילן מיר אפילו דעם רעבען נישט דא, זיי האבן נאר נישט געכאפט אז ווען מ'האט עס געטון מיטן רעבען איז שוין דער רעבע געווען האלב סענייל. די שאלה איז ווי זענען די אלע ידידים פאר טאהש? מ'האט געפארן, און דער רעבע איז אוועק, און מ'האט געוויינט, און יעדן האט געפישט די אויגן מיט טרערן, מ'האט געוויינט, וואס האטס עטס געוויינט? עטס האטס געוויסט וואס מען האט אפגעטון די לעצטע פאר יאר מיט דעם איד? עטס האטס געוויסט וואס דארט איז פארגעגאנגען? ס'איז געווען א סעינג אז עוועניו בית הלוי נאמבער נײַן דאס איז וואו די רבי האט געוואוינט, אזוי מיין איך, כ'בין נישט זיכער, אבער וואטעווער איט איז, איז געווען די גרעסטע מקום זנות אין די שטאט, מ'האט געקענט דארטן טרעפן אלע מינע פיקטשערס פון נאקעטע נקבות, און אלעס שלעכטס וואס איז געווען האט זיך דארט געדרייט. סאו וואס איז יעצט געשען? יעדער מאכט א שווייג? ס'אינטערעסירט קיינעם נישט? יעדער איז צופרידן פונעם מצב? אז עטס לאזט דעם שייגעץ אפפארן, מאטש ווארס איז גאנע העפען. ווייל איך האב אויך נאך אביסל דרך ארץ פאר טאהש ווייל ס'האט א ישיבה. טאמער ס'האט שוין נישט קיין ישיבה האב איך שוין נישט קיין דרך ארץ דערפאר. ס'איז געווען אמאל, ס'איז געווען א לעסביען, איז געווען א טיטשער, זי האט אריינגענומען די קינדער אין שטאט אריין. ס'איז געווען א שעים, אבער איך האב עס אפגעשטעלט. און איך גיי יעצט עס זוכן. איך גיי מיך אריינלייגן אין דעם. משה חזר זאל צוריקפארן אויף איזראעל, מ'זאל אים דארטן איינזעצן. ער האט אויפגעפלאצט טרעקטערס, ער איז געווען טויט משוגע, זיין טאטע האט מיך אנגעקאלט וואס טו איך מיט אים, דעמאלס בין איך נאך נישט געווען אזוי באהאווענט אין די אלע עניינים, האב איך אים געזאגט כ'וועל אים נעמען אויף טאהש, טאהש'ער רעבען איז זיינס א משפחה, למעשה האט דאך קיווע פרובירט צו העלפן דעם טאהש'ער רעבען, צו ער האט עס געמיינט ערנסט צו נישט ווייס איך נישט, קען זיין ער האט סתם געוואלט בא'גנב'ענען דעם רעבען, בין איך געגאנגען אזוי כאילו אז ער העלפט. איז אזויפיל מעג איך טאהשער רעבען צוריק טוהן, אבער מיין פראבלעם איז געווען אז איך האב קיינמאל נישט געפרעגט משה'ן פאר איך האב אים גענומען, זאג מיר נאר, דו האלטסט שוין נאך ביאה ראשונה צו נישט? ווייל ווען איך ווייס ווען אז מ'האט אים מאלעסטעד וואלט איך אים זיכער נישט געברענגט אויף טאהש, זיי מטמא די שבאבניקעס אין ארץ ישראל, שטופ אריין דיין פיפיק אינעם אחור פונעם ראש בית דין פון טויב ויחד, איך וואלט אים ווען דען געברענגט אויף טאהש? קיינמאל אין לעבן נישט. נישט געלערנט קיין ווארט, דער טאטע האט געזאגט אז ער רעדט אזאלכע מיעסע ווערטער, האט מען געלאזט הערן א ריקארדינג, און איך האב געמיינט אז איך ראטעווע, איך האב אים געראטעוועט אויף די עקספענס פון שיינע טייערע אפגעהיטענע בחורים וואס זענען געפארן אין א דארף לערנען. געדענק, די וואך איז די פרשה כי השחית כל בשר דרכו, ס'איז אבער אויך געווען לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, צו גנב'ענען א ישיבה וואס דיין טאטע האט זיך געפלאגט ווי א הונט, אזויפיל יארן? אויף די ישיבה האט ער דאך גע'גנב'עט געלט פון מענטשן און נישט באצאלט, צוגעזאגט ישיבות וואס זענען נישט געקומען, נעווער העפענד, אפגעבלאפט א האלבע וועלט, א מחלל געווען שם שמים יעדעס מאל ווען ער האט אפגעקאלט א איד נאך געלט, ס'געווען ערנסטע אידן, וואס נישט צוגעקומען צום טעלעפאן צו דעם איד און, נישט געוואלט הערן די באלאני וואס ער פארקויפט. געזאגט, די ישיבה גייסטו צושפארן? דיין טאטע זיצט אויבן אין הימל און ווייסט נישט וואו צו גיין? מען לויפט אים נאך יעצט פאר אלע געלטער. מיילך בארעכן דיך, קענסט עס נישט פירן געב עס אויף. ס'געווען אמאל ניימאנס האבן געוואלט איבערנעמען אלעס, זיי זענען געווען וויליג איבערצונעמען אלעס, נאר צען טויזנט דאלער א וואך איז דיר נישט געווען גענוג ווייל יענער מאכט צוואנציג, סאו וואס איז יעצט? אלרייט, מיילך, וועסט דיך נישט בארעכענען. ס'דא מענטשן וואס גייען דיך שטעלן אויפן פלאץ. אבער נישט סתם, נאר גוט שטעלן אויפן פלאץ. און זעסט, דאס אויך א פאני זאך פון רעבעס. כ'האלט אין איין זאגן, וואס רעבעס מעגן טאר מיר אונז נישט. אונז טאר מיר נישט גיין ערכאות, רעבעס מעגן. רעבעס מעגן גנב'ענען און גזל'ען, צוזאגן זאכן וואס איז קיינמאל נישט געקומען פאראויס. און דער איד איז געגאנגען און האט צוריק געבעטן דאס געלט, האט מען אים געזאגט מ'וועט אים הרג'ענען. איך בין געגאנגען בעטן א חוב וואס דער טאהשער רבי איז מיר שולדיג, עס איז אונטערגעשריבן מיט זיין נאמען. געשטאנען דארטן דריי מענטשן אינדרויסן, איינער דוד פארשענאווסקי, יאסל פארשענאווסקי'ס זון, און נאכדעם דער, א טאקע א שוואגער מיט משה רוטמאן, דער וואס זיין טאטע האט דעם טיראש וויין, נחמיה שווארץ, ער איז געשטאנען דארטן ביי די טיר, און דער דריטער איז געווען יעקב יוסף בלום, ער איז אן איידעם דארטן אין טאהש, ער איז דעם קאטשקעווער רב'ס א נעפיו און געקומען צו, טאמער גייסטו אריין דא ביי די טיר וועט מען דיך הרג'ען דו חו דארפסט מיך נישט הרג'ענען איך וועל אויך דעם טאהשער רבין ווייזן וואו ס'וואוינט און דער סוף איז געווען ער האט געזעהן אז איך בין מער נישט קיין חסיד און איך ווייס צופיל זאכן האט ער געהייסן מ'זאל מיר צוביסלעך באצאלן האט אונטערגעשריבן א צעטל צו ער האט אלעס באצאלט ניין נאך ווייט נישט צו ער איז טאקע אזא גרויסער צדיק און ער איז אין די אלע עולמות עליונים וויאזוי מיילך האט עס אראפגעלייגט איך וואלט געוואלט זאלסט הערן מיין דרשה ווייל איך בין נישט דער איינציגער. נישט וואס איך קען נישט לעבן אן די פאר טאלער, אבער א רעבע מעג? ער מעג גנב'ענען און גזל'ען? זאגסט א ווארט האט ער רוצחים, דאס איז יעדע רעבע. ווען זאלן נישט האבן די רוצחים וואלט מענטשן געהאט מער קוראזש אריינצוגיין צו זיי און דורכרעדן צו זיך זאכן וואס זיי טוען שלעכט, באט זיי, הייבסט אן מיט רוצחים ווער זוכט זיך מיט רוצחים? עטס איך בעט יעדן אין טאהש ס'איז ענקער אבליגעישאן נישט צו לאזן פאלן דעם רעבנס הארעוואניע וואס ער האט אויפגעשטעלט מיט די צוויי הענט און האטס נישט קיין מורא אז ער האט איבערגעלאזט א צוואה ווייל ווען ער האט געשריבן די צוואה איז ער גאנץ שוין נישט געווען ביי זיך דעמאלטס האט ער שוין געפרעגט איך זע דעם עולם איך זע די כלה אבער איך זע דאך נישט דעם חתן און ער איז געווען דער חתן קודם כל ס'איז געווען קידושין וואס האבן נישט געקענט צוקומען צו קיין ביה עני וועי. קידושין ס'הייסט אין די גמרא קידושין שלא נמסרו לביה. ער איז נישט געווען דעמאלטס שוין אין דער ארדענונג יעצט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך. דאס אלעס האט א זון געטון פאר א טאטן און איך זאל גלייבן אז דעם בריוו וואס ער האט געשריבן א מיילעך זאל זיך אנטון די ווייסע בעקיטש און ער וועט זיין מיט אים און ער וועט אים העלפן איך זאל גלייבן אז דאס איז אויך אמת. אויף דעם האב איך צוויי זאכן צו זאגן. אדער האט ער נישט געוואוסט וואס ער טוט אדער האט אים מיילעך אזוי צוגעשטופט צו די וואנט אז ער האט נישט געהאט קיין ברירה. מיט א קינד קען מען נישט אייביג. נישט אייביג. ספעשעלי ווען ס'האנדלט זיך אין גרויס געלט. יעצט וועסטו אהערנעמען דעם גאנצן הלוך ילך פון טאהשער רעבין וועסטו זעהן אז ווען ער טוט נאר זיין ישיבה ווי מען זאגט אויפארבעטן און זיינע מוסדות און ער באצאלט נישט פאר יעדן און פאר יעדן משוגענעם וואס איז אים געקומען וויינען וואלט ער אסאך מער מצליח געווען און יעצט האט דער זוהן צוגעשפארט די ישיבה באלד וועט ער צושפארן די שחיטה אויכעט ווייל פון כשר'ס קען מען נישט מאכן קיין לעבן כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האט מיר געזאגט איינער וואס ארבעט פאר די גאווערמענט אוו איזריעל. זאגט ער אמאל איז געווען רב לאנדא די שטערקסטע הכשר אין פלייש, היינט איז ער עקזעקטלי עקוויווילענט צו די עדה החרדית און צו די רבנות, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ליסען, מען פארט אראפ שעכטן, דאס קאסט א פערטל מיליאן דאלער, און אויב מען פראדוצירט נישט איז נישט דא ווער ס'זאל עס באצאלן, מוז מען זאגן דעם רבונו של עולם זייט'ס מוחל, און ווי העוו נאו טשויס. דאס האט מיר געזאגט איינער וואס ארבעט ביי די איזרעילי גאווערמענט אין די הויעכע קאנטראלערס פון די פלייש, זאג איך אים רב לאנדא אויכעט, זאגט ער יא, איטס אלל די סעים. רב לאנדא קאסט פונקט אזוי אראפ צו פארן ווי די עדה החרדית. נאר די עדה קען אמאל כאפן וואס די רבנות שעכט אויך. און זיי פארקויפן עס אונטער זייער לעיבל, אונטער די עדה'ס לעיבל. דעס וועט רב לאנדא נישט טוהן, דערווייל זיכער נישט. דו קענסט אפשפארן די שחיטה וואס דיין טאטע האט זיך מוסר נפש געווען ווען דער סיגעטער איז געקומען און ער האט געזאגט מען זאגט ער געט נבילות און חלב, דער שלום הרב שלום יודא גראס האט אנגעדרייט און דער סיגעטער האט זיך אויסגערעדט נעבעך ס'הארץ צום טאהשער רבין מ'האט דאך געוואלט אז טאהשער רבי זאל זאגן נא נא אלעס איז כשר, הרב שלום יודא איז א ליגענער, האט אים טאהשער רבי געזאגט אז הער אויס, איך בין נישט פארמישט אין די אלע זאכן, איך האב אן אייגענע שחיטה, עס קאסט מיך זייער אסאך געלט, איך לייג צו געלט, און דא דא דער שוחט, ער גייט מיטן היט, מיטן גארטל, ער שעכט וויפיל ער וויל, יעצט איך הער זאגן אז זיי גייען שוין אויכעט מיט א טשעין, נאר יעדע דריטע. טשעין, נע, ס'איז שוין בעלאוני. מיילעך שפאר צו די שחיטה, געב דעם עולם טרייפע פלייש, זיי מאכן אסאך געלט, דארט ליגט דאס געלט. און נאכדעם קענסטו צושפארן די תלמוד תורה, די מיידל סקול קענסטוך זיכער צושפארן, וואס דארפסטוך זיצן און פלאגן מיט מוסדות, משוגע מטורף, געב עס אויף, טוסט ארומגיין שנארן אז דו האסט טויזנטער תלמידים, ווען די זינגען אהבה רבה באבא אהבתנו השם אלוקינו, און יא מיילעך דו ביסט גוט, פאר דיין טאטן האט מען נאך געהאט אביסל דרך ארץ, ווייל ער איז דאך געווען אן עובד. געהאט טויזענטער מיסטעיקס וואס הי שוד העוו נעווער מעיד, יעדן דריידליגער האט ער אריינגענומען יאסל פארשענאווסקי, יאסל האט אים געגנבעט דעם בילדינג פון די גאווערמענט, מען האט אים געזאגט רבי, יאסל איז א וועלטס פארברעכער, ווי לאזט איר אריין אזא איד? ער איז א איד, ער איז א איד, ער איז א איד, יא, מען האט אריין גענומען עקיבא ראטמאן, א אנזעצער, א גנב געווען, ער איז א איד, ער איז א איד, שפעטער האט מען געוואויר געווארן ער איז גאר זיין קאזין, די אלע עוולות האט מען נישט געטארט צולאזן. ווייל איין נארמאלן מענטש האט ער נישט געלאזט וואוינען אין טאהש. כ'געדענק ווען מ'האט גענומען חיים ברוך לייפער האט די רבי גערופן א קאמיטעי מיטינג צו זיך ארייננעמען אין רבי מרדכי'לעס אן אייניקל. האט איינער געפרעגט דעם רעבן וואס הארט אייך? זאגט מען יא ווייל ער וועט זיין פרומער פון רעבן ווייל ער וועט אפילו שלאפן אין די סוכה שמיני עצרת ביינאכט. טיסען האט געבויעט מיט שטיסען האט אנגעבויעט אז מיילעך דארף אנטון דעם רעבינס בעקיטשע און ער איז אזוי הייליג ווי די רעבע. מיילעך יו מעיד א גוד דיעל, ביסט אזוי הייליג ווי די רעבע נאר גארנישט, כלל ישראל איז נאכנישט משוגע, און א טאמער שפארסטו צו וועסטו נישט קריגן מער גארנישט. כ'דענק איינמאל האט מיילעך געזאגט איך ברויך גארנישט פון טאהש, מיר זאל די רעבע געבן נאר די לאנד מיט די ריעל עסטעיט. און דאס האט ער זיך אלץ גע'חזר'ט. שטייסט? ער האט געוויסט ער האט מרדכי מרדכי ערליכער געווען איז ארומגעלאפן געדאווענט ערליך מיט אלעם האט ער דאך געוואוסט אז מיט מרדכי'ן גייט ער אנזעצן האט ער אים קודם כל דערהארגעט ווער ווייסט קען זיין האט אים דערהארגעט אויכעט מען קען נישט וויסן האט אים אריינגעלייגט אין די קאווע א פיל און ער איז געשטארבן האט ער געהאט א פראבלעם מיט די אלמנה מיט ר' מרדכי'ס רעבעצן האט ער געמאכט זיכער ער יאגט זי ארויס פון שטוב ניין דאס וואס איך זאג ער האט אריינגעלייגט אין די פיל און האט ער געהארגעט דאס זאג איך נאר סתם אזוי מרדכי האט געליטן אויפן הארץ אלע יארן דאס געדענק איך איז. פארשטייסט? ער האט דאך געזען ער האט נאך ווייטער פראבלעמס פון די אייניקלעך האט ער זיי פארשיקט אויף ארץ ישראל. עס דארף זיך אויפשטעלן א קאמיטעי פון ערנסטע מענטשן און נעמען, צוריק ברענגען, מרדכי'ס זון און זאגן ער איז א יורש דאורייתא. מענטשן זאגן אז ער געט געלט פאר די חתונות פון זיינע קינדער, ס'איז שקר. מיר האט ער געזאגט ס'איז שקר, ער קריגט גארנישט, ער מוטשעט זיך ווי א הונט, זיין שווער האט אויך נישט און פארטיג. יעצט איז זייער גוט אז מען האט אפגעשפארט די ישיבה דאמאלטס אז משה

כ'האב געוואלט רעדן די וואך זייער א וויכטיגע זאך, די וואך גייט פרשת נח, כ'וויל זאגן פארן עולם, דאס הארבקייט פון הוצאת זרע לבטלה און צו טון די אלע עבירות, ס'איז מורא'דיג הארב, אונז קען מען דאס נישט אויסרעכענען. איך וויל ענק עפעס זאגן, נח איז געווען א גוי, נישט געווען קיין איד אינגאנצן, ס'איז געווען פאר קבלת התורה, ווען מען וויל שילדערן א גוי זאגט מען א בן נח, נח איז געווען א גוי, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין תורה. דער אייבערשטער האט פארלאנגט אז מען זאל נישט טוהן קיין השחתה פון זרע לבטלה אפילו פון א גוי. די גמרא אין סנהדרין איז משמע אז ביי א גוי איז אסאך הארבער דער ענין פון הוצאת זרע לבטלה. פארוואס? ווייל ער קען עס נאכדעם נישט מתקן זיין. א איד האט וועגן וויאזוי מען איז עס מתקן. און שטעלט זיך פאר ווי ברוגז דער אייבערשטער איז געווארן און ווי גערעגט און ווי אנגעווייטיגט ער איז געווארן אויף גויים אז זיי האבן געמאכט השחתה. יעצט לאמיר נישט רעדן פון די גויים, לאמיר יעצט רעדן פון די אידן. איז על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת אז א איד טוט די השחתה בידיים. רבותי מען דארף אנהייבן צו לערנען די בחורים און די קינדער ווי הארב דאס איז, מען דארף אנהייבן צו לערנען אז ס'איז דא א באשעפער און אנהייבן צו לערנען און מ'וועט נישט אריינלייגן דאס גאנצע געלט און די ענערדזשי אין די פארשטינקענע כלי וואס הייסט אינטערנעט. ס'וועט זיין א וועלט פון יראת שמים און נישט פון שטותים איז ביזי אז דער אינטערנעט אינטערנעט און שטותים רבותי בעפאר די אינטערנעט האט מען שוין מכשיל געווען קינדער ר' אלישיב זיין אייניקל וואס האט בועל געווען די טעכטער ער האט נישט קיין אינטערנעט אין אינטערנעט האט ער עס נישט געזען ווייל אזא סייט שפארט די גאווערמענט גראד צו סא לעטס נאט בלעים עווריטינג אן שטותים. מכלוף, מכלוף, יגיד עלוב, דער מכלוף האט עס אויך נישט געזען אויפן אינטערנעט. ס'איז דא איינער וואס ער בעקט מורא'דיג שטארק דעם לעזער בערלאנד, הייסט ער דוב קוק, פון טבריא, דארף דזשואס, כ'האב אים קיינמאל נישט ליב געהאט, בלויז פארן נאמען האב איך אים נישט ליב געהאט, ער האט געזאגט ער האט געהאט א חזיון אז ס'גייט זיין אן ערד ציטערניש אין ארץ ישראל מוז ער ארויף פארן צום ים אין חיפה, כ'בין זיכער דארט איז דא אפאר זונות מיט אפאר שיקסעס, קענען זיין ערליכע פרומע, דאזענט מין עניטינג אז ער בעקט. די גאנצע צייט דעם חזר בערלאנד און ער זאגט ס'איז הימלישע זאכן איז דער גאנצער קוק אויכעט הימלישע זאכן ווייל נארמאל איז עס נישט און על פי תורה האלט עס נישט אויס. יעצט מען דארף לערנען מיט די בחורים וועגן שמירת הברית, מען דארף לערנען וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה, מען דארף לערנען וואס דאס הייסט שלעכטע מחשבות אז מען זאל עס ארויס טרייבן פון מח, דער רמב ם זאגט אז מ'וועט אריין לייגן אין קאפ דברי תורה וועט אטאמאטיש ארויס גיין. די אלע שלעכטע מחשבות, דער רמב ם זאגט אז דער יצר הרע קען נאר רוען ביי א מענטש ווען זיין הארץ איז ליידיג מן החכמה, חכמה מיינט מען די הייליגע תורה הקדושה, און איך האב שוין אסאך מאל געזאגט אז חכמה מיינט אויך, חכמת אומות-עולם איז אויך א חכמה, מאטאמאטיקס, פיזיקס, אז א מענטש ליגט אין א זאך דעמאלטס איז גייט אים אוועק די אלע משוגענע. פאנטאזיעס פון זנות. יעצט אוודאי א מענטש דארף האבן די תורה הקדושה ווייל די די גמרא זאגט אז נאר די תורה קען אומברענגען דעם יצר הרע ווייל אפילו דער יצר הרע קומט ווי ער איז א שטיין איז עס יפוצץ סלע ער קומט ווי פייער די תורה איז הלא כה דברי כאש אבער מ'רעדט באופן כללי א מענטש מוז ליגן אין עפעס אין זיין ספעיר טיים. א מענטש קען נישט סתם ארום גיין אזוי ווי עס גייען ארום בחורים, זיי ווייסן נאך נישט וואס זיי ווילן, זיי רופן עס זיי טשילן, ענד דער נאט אפ טו עניטינג, און די אלע זאכן טויגן נישט. סאו יו העוו טו בי ביזי וויט סאמטינג, און אוודאי מיט תורה און מיט יראת שמים, אבער ס'דא אמאל א בחור וואס ער האלט נישט ביים לערנען, ער דרייט זיך אין א ישיבה, לעט הים בי ביזי וויט סאמטינג. זאלן די ישיבות עפענען אזאלעכע סענטערס, מען זאל לערנען קאמפיוטערס, מען זאל לערנען טייפסעטינג, מען זאל לערנען הצלה, מעדיקס. עפעס זאל מען לערנען, כ'זאג א בחור האט נישט קיין חשק אגאנצן טאג צו לערנען, זאל ער האבן עפעס א סייד זאך וואס ער איז ביזי מיט דעם, אדער וויל ער ווערן א מאטעמאטישן, אדער וויל ער ווערן א עפעס, סאמטינג. ליידיג גיין דאס איז די גרעסטע עבירה. עניוועי, זאג איך יעצט אן פארנאם זמן פאר די אלע גערע בחורים, אויב מען געט ענק מעדיקעישן, גייט צו די פאליס. יא, איך בין ריספאנסיבל וואס איך זאג און איך ווייס זיי קענען קומען, זיי קענען מיך אנברענען און אנצינדן, עי ליסן, יעצט גייט בעלזער רב אנטון די שמאטעס, רב ישכר דוב, נישט איך, גייטס צו די פאליס, מ'עט דיך ארויסווארפן, עט ווערן א צוויי הייזער, ס'מוז נישט זיין גער, ס'איז צו גרויס אלס איין הויז. ס'וועט קומען אן אנדערער און וועט ברענגען אן אנדערן ראש ישיבה, אויך א גערער אייניקל, וואס ער האלט נישט פון די אלע באלאוני. אוודאי דארף מען לערנען די בחורים קדושה און צניעות, אבער נישט מיט מעדיקעישאן. כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך, וואס דארפסטו דיך ברעכן קאפ און לערנען מיט די בחורים קדושה און צניעות? מאך יעדן אן אפערעישאן, שנייד אים אראפ די ערווה, בלייבט ער אן גארנישט, עט קיינמאל נישט צוקומען צו קיין זרע לבטלה. כ'וועל ענק עפעס זאגן, די תורה הייסט מען זאל זיין א מענטש, און די תורה וויל זאלסט האבן נסיונות.

ביסט איך אן אנדערע וואלט מען נישט געקומען זאגן, אבער ס'איז געשען אזא אומגליק, די גאנצע תורה איז געגעבן ווען ס'געשעהט א פראבלעם, אשר נשיא יחטא, ס'קען זיין א נשיא זאל זינדיגן, אשר כהן גדול יחטא, דאס אלע זאכן וואס זיי קענען געשעהן און זיי דארפן געשעהן, ווייל ס'האט הויכע ענינים אויכעט, אבער על כל פנים דאס איז וויאזוי ס'ארבעט, איז דער אר"י הקדוש האט געגעבן אז מ'איז בועל א נידה דארף מען פאסטן כ'ווייס כמנין נידה, נידה איז פֿופֿציק, פֿיר און פֿופֿציק, נײַן און פֿופֿציק תּעניתים. יעצט קען מען נישט פֿאַסטן. אַפֿילו יום-כּיפּור און תּישעה-באָבֿ פּלאָגן מיר זיך. גייט נאָך פֿאַסטן נײַן און פֿופֿציק תּעניתים. און כּמעט ס'איז נישט דאָ אַזאַ זאַך, אַ מענטש זאָל אָפּלעבן אַ לעבן און זאָל נישט אַ מאָל נכשל ווערן. מ'רעדט בשוגג. דאָ די מקווה נישט געטויגט, דאָ דאָס נישט געטויגט, דאָ יענץ נישט געטויגט. עניוועי, ס'איז זייער שווער. וועגן דעם איז מען אויף געווענטלעך בײַנאַכט, הושענא רבה, און אויך שבֿועות בײַנאַכט, ווײַל דאָס קומט מען אָפּ אַ כּרת. איז דער אַר"י הקדוש איז געווען אַ מוראדיקער מחמיר. הער אויס, ער אליין איז געזעסן תעניתים און סיגופים, איז ער געזעסן דארטן אין מצרים אזוינפיל יאר, ער האט זיך געקענט ערלויבן צו געבן אזאלכע תעניתים און סיגופים, שפעטער האט מען עס אינגאנצן צוציוואסערט, ס'איז געקומען גרויסע קאנאנען מענטשן, וואס האבן געשאקלט מיט די וועלט, ס'איז געקומען אזא אבני נזר, ברענגט ער אין די הקדמה. אין ספר אגלי טל אז דאס וואס דער זוהר זאגט אז ס'העלפט נישט קיין תשובה פאר הוצאת זרע לבטלה, דאס איז נאר אז מ'לערנט נישט תורה מיט יגיעת המוח, אבער אויב מ'פלאגט זיך דעם מוח צו יגיעת התורה איז דער אייבערשטער מוחל, מ'דארף נישט קיין תעניתים און נישט קיין סיגופים, דאס איז א זאך וואס יעדער קען, ווייל פלאגן דעם מוח מיינט נישט דווקא פלאגן אויף א טיפע גמרות, נאר אמאל איינער ס'גייט אים נישט אריין אין קאפ. פלאגן די מח מיינט אז דו ווילסט יעצט גיין אביסל אינדזשויען דיך, ס'איז סאנדעי, יו העוו די דעי אף, זאגט מען רבונו של עולם איך גיב דיר יעצט די צוויי שעה, און אין דעם זכות זאלסטו מיר מוחל זיין די אלע זרע לבטלות, דעטס וואט איט מינס. און נאכדעם איז געווען דער הייליגער גרויסער אלכסנדרער רבי, ער איז געווען די רבי פונעם שם משמואל, ער האט צעצעוואסערט די אלע תעניתים און סיגופים, ער זאגט אז די אלע תעניתים און סיגופים איז נאר געזאגט געווארן בימים ההם, אבער נישט בזמן הזה, איז דא היינט אזא זאך? ס'איז געקומען אזא הייליגער בעלזער רב, בעלזער רב שרייבט אזא תורה, שטייט אין פרשת וילך, דאס איז דברים קפיטל למ ד א' פסוק כ ה, ויצו משה, משה האט באפוילן את הלוויים די לוויים נושאי ארון ברית ה' לאמור, ער האט זיי באפוילן אזוי צו זאגן. לקוח את ספר התורה הזה, איר זאלט נעמען די ספר תורה ושמתם אותו איר זאלט עס לייגן מצד ארון ברית השם אלקיכם, זאלט עס לייגן אויף די זייט פון דעם ארון פונעם ברית פונעם אייבערשטן, והיה שם בך לעד דער אייבערשטער זיין פאר דיר פאר אן עדות. יעצט רש י זאגט דא מצד ארון ברית השם נחלקו בו חכמי ישראל, ס'קריגן זיך די חכמי ישראל, בבבא בתרא, מסכת בבא בתרא, יש מהם אומרים ס'דא אסאך פון די חכמי ישראל וואס האבן געהאלטן אז דף היה בולט מן הארון מבחוץ, ס'האט ארויסגעשטארט א דף פונעם ארון אינדרויסן, ושם היה מונח און דארט איז געלעגן די ספר תורה, ויש אומרים און אנדערע זאגן ניין אז מצד. הלוחות היה מונח בתוך הארון, די מחלוקת איז וואו ס'איז געלעגן, צי אינעווענדיג אינעם ארון, צי ס'האט ארויסגעשטארט א שטיקל האלץ, א דף, און ס'איז געלעגן אינדרויסן. אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת אין מסכת בבא בתרא. איז זאגט דער הייליגער בעלזער רב, דאס איז פון רב ישכר דוב, נחלקו בו חכמי ישראל, די חכמים פון די אידן קריגן זיך בבבא בתרא, אין די לעצטע דורות אז מ'וועט נישט האבן קיין כח צו פאסטן, ווי אזוי וועט מען קענען תשובה טון? איז יש מהם אומרים ס'דא דער אר י הקדוש מיט אנדערע וואס זיי זאגן דף היה בולט מן הארון, מ'דארף האבן דף, דף איז פ ד תעניתים, מ'מוז זיך נעמען פאסטן האסט נישט קיין ברירה, ממילא איז געווען א דף האט ארויסגעשטארט דאס איז דער דף און דאס איז דער תיקון ושם היה מונח, ויש אומרים און אנדערע האבן געזאגט ניין ניין ניין דאס קען מען נישט אין די לעצטיגע דורות, נאר מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון. אלעס וואס דו דארפסט טון איז דו דארפסט דיך מדבק זיין אין די לוחות וואס דאס ליגט אינעם ארון, וועסט לערנען תורה וועט אלעס ווערן אין דער ארדענונג. און נאכדעם איז דא פונעם הייליגן אבני נזר וועגן ווי אזוי מען קען מתקן זיין אלעס. יעצט אנדערע צדיקים האבן עס געמאכט אויף אן אנדערן וועג אז עס זאל נישט דארפן זיין קיין פ ד תעניתים, עס איז דא א תענית הראב ד דאס מיינט אז דו האלטסט אינמיטן עסן און דו שטעלסט דיך אפ, גייסטו נישט נאך די תאווה במלוא מובן המילה. אדער די וואס עסן די פיש א מחיה, זיי גראבן עס אריין מיט כרעיאנעיז, צו מען עסט אביסל פאר האט דאגס, און מען גיסט עס אן מיט אסאך קעטשאפ, לייג אביסל ווייניגער ס'זאל נישט אזוי גוט טעיסטן, דאס איז אויך אן ענין פון תעניתים און סיגופים, און אז דו ווילסט דיך צוריק האלטן אמאל פון א דיבור, דו האסט א דיבור, דו ווילסט עס רעדן און דו האלטסט דיך צוריק, ווילסט מאכן א לצנות, ווילסט באליידיגן א מענטש, אבער דו גייסט דיך האלטן צוריק. דאס זענען אלע אזעלכע תעניתים און סיגופים וואס דאס איז נאך אסאך שווערער ווי צו פאסטן פ"ד תעניתים, ווייל אזוי דו ווייסט דו פאסט, פאסטו. דו ביסט אינמיטן, ביסט אנגע. ביז ווען מען זאגט היי, ביזווייל דו ווילסט יענעם אריינזאגן און דו גייסט דיך האלטן צוריק, דאס איז א מורא'דיגע זאך. נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך האב געהערט פון תלמידים פונעם קראסנער רב זכר צדיק לברכה אז ער האט געגעסן געבאקענע פאטעיטאס, מיט געבראטענע טשיקן יעדן טאג, טאג איין טאג אויס, טאג איין טאג אויס, פאר סאפער. האט מען אמאל געפרעגט די רעבעצן, רעבעצן קענסט נישט אפשר מאכן נאך עפעס א מין מאכל? כ'מיין, פאר א מענטש ווערט דאך נמאס יעדן טאג די זעלבע. צו כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין זייער א גוטע קעכער. נאר דער רב האט מיר אנגעזאגט איך וויל עסן איין זאך א גאנץ לעבן, ווייל עסן פלייש מוז מען, צי עסן אביסל מוז מען, אבער די אלע מיני תענוגים ווי אזוי מען טוט דאס דעמפן מיט ברענען מיט דאס, די אלע זאכן דארף מען נישט. האט ער געבעטן ביי די רעבעצן זאל מאכן יעדן טאג די זעלבע, פערציג יאהר דא אין אמעריקע האט ער געגעסן די זעלבע. עס איז אלץ אן ענין פון א סיגוף, און ס'נעמט נישט צו קיין כוחות, און נאכדעם איז דא די גרעסטע.

פרייוועט ווען איך בין נישט געווען קיין כלל טוער, עה, ס'איז ביי מיר געווען מידת השתוות, ביי מיר געווען פונקט אזוי גוט ווען דו געסט מיר א קאמפלימענט און פונקט אזוי גוט ווען דו באליידיגסט מיך, און דאס ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש און אין אלע ספרים, אז א מענטש זאל וויסן אז מיט דעם וואס מען באליידיגט א מענטש און ער האלט זיך צוריק, גייען אוועק פון אים אלע דינים מיט אלע מקטרגים, ספר תומר דבורה ווערט עס אסאך געברענגט, און אנדערע ספרים, של"ה הקדוש, צו אז מען פארשעמט א מענטש און ער ענטפערט נישט צוריק, איז עס אזוי גרויס ווי צו פאסטן אסאך אסאך תעניתים. סאו על כל פנים מיט דעם ברענג איך דאס אלעס צו מ'זאל וויסן אז דער ענין פון זרע לבטלה פון פגם הברית איז זייער זייער הארב, אבער די תיקונים וואס ווערט געברענגט אין כתבי אר"י און אין אלע אנדערע ספרים אין רוקח, דאס אלעס איז שוין נישט פאר אונזער דור, וויאזוי וועל מיר אונז קענען ארויסקריכן פון די עבירות? האב איך געזאגט ס'איז דא אסאך מיני וועגן, אסאך מיני סיגופים, מען האלט זיך צוריק פון נישט צו רעדן, איך געדענק ביי אונז איז געווען אין די ישיבה געווען בחורים וואס שובבים פלעגט מען האבן א תענית דיבור, זאלסט וויסן א תענית דיבור איז אסאך שווערער ווי א תענית פון עסן, דער אמרי חיים ווען ער האט ארויסגעברענגט זיין טאטן פון. ראמעניע, ער געלעגן אין גרויסווארדיין, האט זיך עפעס געעפענט, דער ארון האט זיך עפעס געעפענט, עפעס איין זייט, אזוי דערציילט מען, און למעשה איז עס געווען א שטיקל בזיון, בזיון המת, האט זיך דער אמרי חיים אונטערגענומען אז דאנערשטאג גייט ער פאסטן א תענית דיבור, יעדן דאנערשטאג געווען עפעס יארן וואס ער האט געפאסט א תענית דיבור, ווען דער אייבישטער געבט איינעם א שווערע פרוי וואס זי ענטפערט אים אלץ צוריק און זי שרייט אים אלץ אן, ס'איז נישט געמאכט געווארן אז דו זאלסט דיך אויפרעגן, פארקערט, דאס איז דיין תענית דיבור, אז דו ענטפערסט איר נישט און דו האלטסט דיך צוריק, דאס איז דיין תיקון. און זייער אסאך מאל שרייט די פרוי ווייל דו האסט איר דיפרייווט פון תשמיש, האסט געטון מוציא זרע לבטלה, דאס געהער בעיסיקלי פאר איר, און ממילא איר נשמה שרייט ארויס, ס'איז נישט די פרוי וואס זי שרייט, ס'איז איר אינסייד, די נשמה נעבעך שרייט ארויס. דער חידא ברענגט אז די שלום בית אין א מענטש האט צו טון מיט וויפיל ער דינט דעם אייבערשטן. און ער זאגט אז דאס וואס א מענטש דינט דעם אייבערשטן אדער ער דינט אים נישט, דאס איז די שפיגל אימעדזש וויאזוי די פרוי דינט די מאן. איז ער אן ערליכער העט אים די פרוי דינען ערליך, איז ער נישט קיין ערליכער העט די פרוי זיין א ווידערשפעניגער. און נאכדעם ווי דער שם משמואל אליינס ברענגט צענליגע מאל אז די אלע תעניתים און סיגופים איז נאר געווען אמאל, היינט דארף מען נאר טון א קלייניקייט, און איך זאג ואומר אני הקטן אז דו הערסט אויף מוציא צו זיין זרע לבטלה בידיים כאטשיג דו ביסט צוגעוואוינט דאס צו טון א לאנגע צייט, דאס איז די גרעסטער סיגוף טויזענט פאסטונגען איז נישט אזוי אנגעשטרענגט און ס'צוברעכט דיך נישט אזוי ווי דאס אז דו הערסט אויף אז דו האסט א רגילות צו זינדיגען, דו האסט געזאגט איך וויל נישט מער, איך וועל נישט גיין מער אין מקוה, איך וועל נישט נאכלויפן קיין בחורים, איך וועל נישט מוציא זיין זרע ביד. כ'וועל נישט טראכטן קיין שלעכטע הרהורים אז ס'זאל צוקומען דערצו. דאס איז דער גרעסטער תיקון וואס ס'איז דא. ווייסט פארוואס? ווייל ווען איינער האט עס נישט טועם געווען דעם טעם, איז אז ער שיידט זיך אפ דערפון, איטס נאו ביג דיעל. אבער איינער וואס האט עס טועם געווען דעם טעם, און ער האט עס נאך געטון מיט א חבר, און ער האט עס נאך געטון אמאל מיט א גוי'טע, און ער האט עס נאך געטון אמאל מיט א אידישע טאכטער, און ער האט עס נאך געטון מיט זיינע אייגענע טעכטער, און ער זאגט איך גיי עס מער נישט טון, דאס איז דער גרעסטער תיקון וואס ס'איז דא. און כ'וויל ענק זאגן אז דאס איז די שווערסטע. איטס די הארדעסט טינג טו דו זיך אפצולאזן פון א געוואוינהייט. און בפרט נאך אז ס'קומען די אלטע חברים מיט וועם ער האט אלס געזינדיגט. וועגן דעם איז דאך דא די סוכה. די סוכה הייסט מוזט ארויסגיין פון הויז, יו העוו טו טשעינדזש יור, דיין גאנצן סדר החיים, אפילו ווי דו וואוינסט. ווייל די אלטע חברים קומען און וואס איז געשען חיים'ל? לאמיר דיר אנכאפן די הויזן. וואס איז געשען? אה דו ווילסט נישט? וואס איז יעצט געשען? וואס האסט געלערנט עפעס מוסר ספרים? וואט העפענד טו יו? און דאס פטור צו ווערן איז די שווערסטע זאך, איך וויל נישט מער, דעטס איט, ביז יעצט האב איך געוואלט און יעצט וויל איך נישט. אהוב היתה אתמול, ס'איז ביי מיר געווען געליבט נעכטן ועכשיו שונא, כ'האב עס פיינט, דער אייבערשטער זעט עניוועי אז אלעס זאל אים מתקן, ווייל ער מוז דאך האבן אז דער מענטש זאל צוריק קומען, ווען נישט האט ער דאך גארנישט אז ער האלט אים דא, און די גמרא זאגט וואס דאס אז א מענטש לייגט אריין די הענט צו ארויס צו נעמען א. א ניקל און מען נעמט ארויס א קוואדער, דאס הייסט אויך יסורים, די אלע זאכן זענען יסורים, און אז מען נעמט עס אן באהבה מאכט עס א געוואלדיגן תיקון מער וויפיל ס'איז געווען די אמאליגע תעניתים און סיגופים, און אזוי טוט שוין דער אייבערשטער מאכן דעם תיקון השלם, אונזער ארבעט איז איין זאך, one and only thing to do. ווייסט וואס? דאונט ריפיט די עבירה. וואנס יו דא דעט האסטו געטון דעם גרעסטן סיגוף וואס דו קענסט נאר טון. וועגן דעם מענטשן פרעגן וואס איז משכב זכר, דאס איז א תאווה צו דאס איז א קראנקייט? א קראנקייט קען עס נישט זיין ווען נישט וואלט עס די תורה נישט געקענט אסר'ן. עס איז א תאווה און ווי מער דו האסט עס צושפילט איז שווער זיך אפצוטיילן דערפון. ממילא איז עס א תאווה, נישט קיין קראנקייט, א צושפילטע תאווה. און געס וואט? און דאס וויל דער אייבערשטער אז דו זאלסט באקעמפן, כאטשיג דו האסט עס שוין געזינדיגט און נאכאמאל געזינדיגט, נאכאמאל געזינדיגט, און דעסוועגן דאך פארלאנגט ער יעצט זאלסטו זאגן א פול סטאפ, איטס נאט גאנא העפען אגעין, און דאס פארלאנגט זיך מסירות נפש ממש, דעמאלטס וועסטו אזוי גרויס ווי די אלע צדיקים וואס האבן זיך מוסר נפש געגעבן אויף קידוש השם, ווייל דאס איז א ענין פון קידוש השם, דו האלטסט זיך צוריק א תאווה וואס דו ביסט געוואוינט דערצו, נאר פאר איין זאך, ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן. און דאס איז מסירת נפש ממש, דו געסט אויף אלע דיינע תאוות און תענוגים נאר צו טון דעם רצון פונעם הייליגן באשעפער, און דאס איז דער גאנצער תיקון פון די וועלט. און אזוי ווי אונז האמיר דאך יעצט פרשת נח, און דעט שוד טיטש אס א ווערי סטראנג מעסעדזש, שטעל דיר פאר ווי אונז האלטמיר, אויף גוים האט דער אייבערשטער נישט געקענט מוותר זיין, פארוואס זיי זיי האבן געווען משחית זרעם ארצה, דער אייבערשטער געבט אביסל זרע, נישט קיין סאך, ס'ריפרעדוסט זיך ביים מענטש, און ס'איז פאר א גוד פורפעס ער זאל קענען ווייטער ממשיך זיין דורות, און נאך אזא קלינינג דזשאב פון אזא פרשת נח פון א מבול, אדער אין אונזערע טערמס אז א מענטש נעמט זיך אונטער צו טשענדזשען זיין פארגאנגענהייט, ווערט געבוירען אן אברהם, דאס איז די קאנעקשען מיט נח מיט לך לך, סאו איז וואס דא טוט זיך, די הייליגע צדיקים פלעגן זאגן מען קען דורכלערנען שס און מען קען נישט ברעכן איין שלעכטע מידה וואס מען האט, ממילא איז מובן מאיליו אז טאמער טוט מען אזא געוואלדיגע זאך אז מען צוברעכט די מידות און מען צוברעכט די אלטע שלעכטע געוואוינהייט, דאס איז די גרעסטע און די חשוב'סטע זאך ביים אייבערשטן. סאו בחורים טייערע, יו העוו א לאט טו ווארק, ענד לעטס געט טו ווארק. לאמיר נישט זיין לעזי, און לאמיר נישט פאלן ביי זיך אוי כ'האב שוין אזוינפיל צאמגעזינדיגט און אזוינפיל, גלייב מיר, יעדעס מאל וואס דו האסט צאמגעזינדיגט וויפיל מער דו האסט צאמגעזינדיגט, דאס וועט דיך זיין א גרעסערע זכות אויב דו וועסט דיך אפשיידן פון די עבירה. שוין, איז לך והצלח, גייטס און האטס הצלחה. און די זעלבע אויך איז פאר די מיידלעך, די אלע מיידלעך וואס זיי שפילן דאקטער איינער מיטן צווייטן, דאס דארף מען אויפהערן, און איך האב געוואלט זאגן אז ס'איז געווען פיר מיידלעך וואס האבן מיך אויפגעקאלט, זיי האבן אנגעהויבן נייע דזשאבס, יעצט ווייסט מען, געגרעדזשעוועט יעצט די סקול, און געס וואט? אלע פיר מיידלעך האבן ארויסגעוואקט פון זייער דזשאב פון אנדערע פלעצער, ווייל זיי האבן געזען דער באלעבאס האט נאר אנגעהויבן צו טאפן, צו פאטשקען, אראפגעלייגט אן אינוואויס, א קלאפ געטאן, האבן זיי געזאגט, רבי איד, איך בין נישט אייער עבד כנען, איך בין געקומען דא ארבעטן און פארדינען א דאלער, איך בין דעפענעטלי נישט געקומען אז דו זאלסט מיך טאטשן, און איך וויל דיר זאגן איין זאך, איך גיי נישט יעצט מאכן א גאנצן שטינק. אבער אייל טעל יו וואן טינג, טאמער ס'עט זיין נאך א מיידל וואס זי האלט אויך ביים קומען פאראויס עמיר אלע גיין אינאיינעם, סאו קיפ יור הענדס טו יור סעלף. ברוך השם כ'האב הנאה פון די מיידלעך, איי איי ריעלי העוו טו טעל יו, עטס האטס אזא גאטס און אזא קארידזש, גוד פאר יו, דיס שוד העוו בין דאן סיקסטי יערס, דיין באבע האט נאך געדארפט האבן דעם קארידזש. פאר איר האט מען דאס נישט געטארט אויסלערנען, ווייל די בעלי בתים וואס האבן געגעבן גרויס געלט פאר סאטמאר האבן מסביר געווען וויפיל צניעות מען מעג לערנען מיט די מיידלעך, און מען טאר זיי נישט צופיל אויפקלערן, ווייל טאמער נישט עט מען שוואנגער ווערן. זיי כאפן נישט. ס'געקומען אמאל א מיידל אהיים נאך א בעשאו און זי איז געווארן שוואנגער, פרעגט די טאטע די מיידל וואס ביסטו משוגע? וואס האסטו געטון? זאגט זי, טאטע כ'האב גארנישט געטון, כ'האב נאר גערעדט מיטן. האט די טאטע איר געענטפערט, געזאגט. ס'איז דא א פסוק, ולא ממדבר הרים, פון רעדן ווערט מען נישט שוואנגער, דו האסט געטון מער ווי גערעדט. און די זעלבע דא אויכעט, קיעפ יור דיסטענס, זאג דעם באס קיעפ היס דיסטענס, הא, יו קאל ניין וואן וואן, ביסטו ארויס א געווינער. נאר כ'פארשטיי ס'איז דיר שווער ווייל האסט מורא ס'עט דיך אן אנדערע נישט נעמען צו זיין אן ארבייטער, איי נאו די האול ניין יארדס קען איך, ווען איך וואלט מורא געהאט אז קיינער וואלט נישט געטון שידוכים מיט מיינע קינדער וואלסטו היינט אויכעט געווען א דר'ערדליגער, עניוועי. מען דארף מורא האבן פארן אייבערשטן. כ'האב געדאוונט אין חב"ד דא ראש השנה יום כיפור זינגען זיי אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא אונז זאג מיר עס אפילו נישט דאס איז די גאנצע שליסל פון דאווענען גייסט ארויס אין די גאס זאלסטו געדענקען דערשרעק דיך נישט פאר קיינעם די באס וויל מיט דיר ווערן פרענדלי פרעגט ער אוי זעהר א שיין קלייד דארף מען אים זאגן קיעפ יור הענדס ענד יור מאוט קיפ איט טו יור סעלף, איך וויל נישט הערן א ווארט, דאס הייסט אינטימידעישן, זאגסט אך האסט שיינע האר, שמעקסט אזוי גוט, דאס אלעס איז אינטימידעישן, פאר דעם קען מען גיין זיצן, ענד מעיק שור יו אר סעיף, האב יענעם אין דר'ערד, וועגן שידוכים זאל זיך דער אייבערשטער זארגן, שטעל דיר פאר, דער אייבערשטער זיצט שוין זעקס טויזנט יאר און ער שטעלט צאם שידוכים, וויל מען ענק איינרעדן אז דארפסט ארויסגיין פון די באקס, יעדער איז דאך אין א באקס, עטס ווייסט אין מסכת עירובין דף כ עמוד ב איז דא א פיקטשער פון א בהמה וואס איז אין א באקס. באקס. קוקטס נאך, הגהות הב"ח, ס'איז סעיף קטן ב' דאכט זיך מיר, אמאל דער ראגאטשאווער איינער האט אים געפרעגט א שאלה ענפערט ער אים עיין בהגהות הב"ח אין מסכת עירובין דף כ עמוד ב', ס'איז א פיקטשער פון א בהמה אין די באקס, דאס זענט עטס אלע אין די באקס, האטס נישט קיין מורא אז דער אייבישטער זעקס טויזנט יאר איז ער מזווג זיוויגים, דארפט עטס נישט קיין מורא האבן אז חלילה ער קען שוין נישט צו ער האט שוין נישט, ס'איז אלעס אין ארדענונג. הייליגער חתם סופר לערנט אונז, יש לנו אב זקן, אונז האמער אן אלטן טאטן, אזוי שרייבט ער אין די צוואה, הוא לא נשתנה, דער הייליגער באשעפער איז נישט נשתנה געווארן, ואנחנו לא נשתנו, אונז זעמער אויך נישט נשתנה געווארן. איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך. איך בין דא אין צפת, און הערט אויס, איך וויל ענק דערציילן א מעשה. ס'איז דא א גאס הייסט רמז דוד, ס'איז דא דא א פלאץ וואס הייסט מתיבתא, איך בין אין די בעק פון זיי. יעצט הערט א מעשה, ס'איז דא געווען יעצט א חתונה, א חתונה פון א יונגל און א מיידל, און דא געווען די רבנות, זיי האבן אראפגעשיקט א רב מען זאל געבן חופה קידושין, ס'איז אין די בעק יארד, דא די גרויסע בעק יארד, ס'איז דא אזאלכע פעלדער מיט וועלדער, כ'האב ענק געזאגט, נאכנישט אזוי פארבויעט אלעס, מ'האט געזינגען דא מוזיק, מ'האט געהאפקעט, און שוין. און איך גיי צו צום רב און איך פרעג אים, ווער האט דא געקאכט? זאגט ער, יעדער ברענגט אביסל, יעדער ברענגט פון דערהיים עפעס א דאס און א יענץ, און בקיצור, און מ'האט זיך משמח געווען עד לב השמים. שוין. פרעג איך דעם רב, די קידושין זענען תופס אפילו מ'צאלט נישט פינף אדער צען טויזנט שקל פאר א אולם? זאגט ער, זיכער איז עס תופס, קוק אהער, איך האב זיי געגעבן דא חופה קידושין, זיי האבן ביידע אונטערגעשריבן, און טאמער ווילן זיי ברעיקינג אפ די מערידזש מוזן זיי קומען צו די רבנות און דורכגיין א געהעריגן גט, זיי זענען פארהייראט פאר אייביג. עז פאר עז וויר קאנסערנד זאג איך אן אינטערעסאנטע זאך, איך לערן מיך דא אזאלכע סודות אין צפת, נישט קיין וואונדער דער אר"י הקדוש האט דא מגלה געווען אזאלכע סודות, דא איז אלעס פול מיט סודות, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז מען קען אדינגען א קליינע ביליגע זאל, מען מוז נישט אדינגען פאר צוואנציג און דרייסיג טויזענט דאלער, און מען קען דארטן אביסל טאנצן, אלרייט מען מוז נישט זיין אזוי ציגיינעריש אז מען זאל ברענגען די אייגענע עסן, אבער מען קען זיין נארמאל, און די חברה גייען אהיים נאך א נאכט, און קיינער בלייבט נישט קיין בעל חוב, און קיינער קריגט נישט קיין הארץ אטאק, יעצט אונז דארף מען דאס אויסטשעקן. צו קען זיין אז די אונגארישע האבן עפעס אזא מין קפידא ערגעץ מיטגעברענגט פון הוידע נאנאש אז ס'מוז דווקא קאסטן צען פופצן טויזנט דאלער א נאכט ווען נישט איז מען נישט יוצא. רוב עולם קומט נישט עסן יעדער קומט נאר זאגן מזל טוב. פארוואס דארף מען זיך אונז צוצולאזן? אויף וועמענס חשבון צוצולאט מען זיך? מען צוצולאט זיך אדער אויפן מיידל'ס חשבון, א צובראכענע נשמה כלה וואס האט געארבעט צוויי אדער דרײַ יאר און זי האט געמוזט זיין א סעקס סלעיוו פאר איר באלעבאס, אדער. צוצולאט מען זיך אויף איינעם וואס ער לעבט אויף קהל'ס חשבון, אדער צוצולאט מען זיך מען בארגט אן געלט און נאכדעם שטארבט מען פון א הארץ אטאק. איטס אנבעליוועבל, איך רעד דא מיטן רב הראשי, ער האט געגעבן דא קידושין, און איך בין ממש נתפעל אז די קידושין זענען תופס אפילו אזוי ווי עס וואלט ווען געווען דארטן אין. אין עטרת אברהם צו אין עטרת בלעם, ס'איז אנבעליוועבל, ער זאגט ס'איז די זעלבע קידושין, זי איז אן אשת איש, נאר איין זאך האט מיר מורא'דיג געפאלן און איך מוז עס רעדן, ער איז צוגעגאנגען צו די כלה פאר די חופה, ער האט איר געפרעגט ביסטו געווען אין מקווה? זאגט זי בוודאי, פשי א פיסק האט זי געפנט, בוודאי, ווייל דא ביי די ספרדים רעדט מען אפן, מען וויל וויסן. פרעגט ער איהר, יש לך א פתק? ס'איז נישט דער בעל הפתק פון די נא נחמן, נחמן, נחמן מאומן, ס'איז אן אנדערע פתק, ווייל יענע פתק איז דא א שטיקל פראבלעם, ווייל אויב ר' נחמן האט געקעקעצט, ער האט נישט געקענט זאגן נחמן, נאר נא נחמן, נחמן, נחמן, נחמן מאומן, און וויאזוי האט ער אומן יא געקענט זאגן?

כ'האב געזעהן זי האט באקומען א צעטל פון די מקווה אידענע אז זי איז געווען אין די מקווה, ס'איז דא א דאטום און א צייט ווען זי איז געווען, ס'איז אונטערגעשריבן און געזיגלט מיט א זיגל. ס'האט מיר ממש געטארטשט די הארץ, ווייל איך פאר דא ארום צו באקוקן מקווה'ס, ציטאט ס'האט מיר ממש גערירט די הארץ, ווען מ'זאל זאגן פאר א סאטמארע ווייבל דו ביסט געווען אין מקווה וואלט זי געווארן באליידיגט, העי, א ביג נאמבער אוו יו פיפל דאונט איווען גאו טו די מקווה, און אפשר דארף מען אונז אויכעט האבן די בעל הפתק'ס, מ'זאל געבן א צעטל. צו זי איז געווען אין מקווה, און אפשר דארף מען פארן מאן אויכעט שיקן א צעטל, ביקאוס איך בין נאך נישט זיכער אז זי גייט נישט ארום שאפינג אביסל, און ווען דער מאן גייט דאווענען מנחה מעריב נעמט זי א גוטן טוש אינדערהיים, און זי קומט אהיים טהורה אני. נאנאנאנאנא רבותי די געים אוו טראסט איז געפייגערט, דער איז נאו טראסט ענימאר, עס האט מיר ממש בארירט די הארץ די גאנצע חתונה די צוגאנג מיט אלעם, די מיידל האט מיט שטאלץ מיט פרייד האט זי געגעבן די צעטל, כן בוודאי הלכתי. ווען ס'איז אלעס א סוד, אז מ'מאלעסטעט א קינד איז אויך א סוד, און אז דער טאטע שלאפט מיט די אייגענע טעכטער איז עס אויך א סוד, דערפאר דרייט זיך לאנדא ווי א הונט, און דערפאר דרייט זיך דער אלישיב'ס אייניקל איז אין דזשעיל פאר נײַן יאר, ווייל ביי אונז געשעט נישט די זאכן חלילה, בלאפערס, ליגענערס, קומטס ארויס פון די באקס רבותי, קאם אוט אוו די באקס, די באקס איז זייער נישט געזונט פאר אונז אלע. קומטס ארויס דערפון, און אויב מ'גייט נישט אין מקווה זאל מען זאגן איך בין נישט געגאנגען. דער סאטמארע בחור קען זיין וויל נישט לעבן מיט אזא מיידל צו מיט אזא ווייבל. איך בין אמאל געווען, כ'האב געמאכט די מקווה פאר ר' משה ניישלאס אין ווייאולא. ר' משה האט אן איידעם וואס ער הייסט ר' שיעלע לייפער, און ר' שיעלע לייפער האט אן איידעם וואס ער הייסט משה אלי' טייטלבוים. קיצור איז איך האב געמאכט די מקוה, כ'האב צוגעהאלפן זייער אסאך, למעשה האט מיך מאטעלע מיטן באטעלע געלאזט רופן אז ס'איז דא א סקווערע קפידא אז ס'זאל נאר זיין איין מקוה אין די שטאט און כ'זאל עס נישט העלפן מאכן, שוין, ער האט דאך געמיינט איך בין א חסיד זיינער, עניוועי האב איך עס דערציילט פאר הרב משה, האט מיר הרב משה פארציילט, קוואוט, איך זאג עס דא ברבים און איך העל עס איבערזאגן ביז ווילאנג יעדער העט עס הערן. ס'איז געווען א יונגערמאן וואס האט געהאט חתונה געהאט מיט א פרוי אין מאנסי, און ער מיט זי זענען געקומען מיט א קינד, זיי ווילן זיך גט'ן. ר' משה האט מסדר געווען גיטין אויך. פרעגט אים ר' משה, צו וואס ווילסטו דיך גט'ן? ער איז געווען בכלל אזא מענטש ווער ס'האט אים געקענט, ער האט מעורר געווען ליבשאפט צום מאן, צו א פרוי, פון פרוי צו א מאן, און פלעגט. זיין ביזי מיט די אלע שיינע ווערטער, ער געווען אן אונגארישער, נישט קיין סקווערע חיה, פרעגט ער, עס זעט זיך אויס צו זיין אזא שיינע זיסע קאפל, פארוואס זאלט איר צו אים גיין גט'ן? האט זיך אנגערופן דער יונגערמאן אז זי איז געגאנגען אין וויזשניצער מקווה, עס איז געווען א ליין אנדערטהאלבן שעה צו ווארטן, זי האט איבערגעלאזט א בעיבי אינדערהיים און זי האט מורא געהאט ס'זאל נישט געשען עפעס פאר די בעיבי, ווען די בעיבי דערשטיקט זיך גייט זי אין דזשעיל, איז זי אהיימגעגאנגען אלץ טשעקן די בעיבי, מ'קען נישט לויפן אהין און צוריק, עט די ענד אוו די דעי, איז זי געגאנגען זיך גענומען א גוטן שאוער אינדערהיים, און ווען די מאן איז אהיימגעקומען האט זי געזאגט טהור אני. נו, דאס הייבט דאך אן צו קראצן נאכדעם אין הארץ, קענסט זיך דאך נישט שלום מאכן מיטן גורל, דו האסט מכשיל געווען דיין מאן דעם תלמיד חכם, איז זי געגאנגען און זי האט אים אויסגעזאגט. עס האט אויך צו טון מיט הלכה, מען דארף וויסן, געווענטליך ווען די פרוי גייט שוין דורך די גאנצע שבעה נקיים אפילו איז זי זיך טועה מיט א טאג, דארף מען נישט איבערציילן נאכאמאל ווייל ס'צוברעכט נישט די שבעה נקיים, אין הלכות נדה וועל איך רעדן פון דעם אבער דאס איז נישט די פלאץ יעצט. האט דער אינגערמאן געזאגט פאר ר' משה'ן איך קען איר דאס נישט מוחל זיין, עס איז פארפאלן, דאס איז גענדיגט. האט ר' משה אנגעהויבן צו וויינען און ער האט געזאגט פאר דעם אינגערמאן דו קענסט דיך גט'ן, איך וועל העלפן איך וועל דיר מאכן דעם גט, אבער שלאגן פאר די עבירה גייט מען נישט דיין ווייב נאר מיך, אזוי האט ער געזאגט. ר' משה ניישלאס האט געזאגט אים גייט מען שלאגן, זאגט ער ווייל איך האב געוויסט אז אין די וויזשניצער מקווה ווארט מען אנדערטהאלבן ביז צוויי שעה, און כ'האב קיינמאל גארנישט געטון ווייל כ'האב נישט געוואלט אנהייבן מיט ר' מאטעלע, אזוי האט געזאגט ר' משה ניישלאס. יעדער האט מורא געהאט פון דעם גענגסטער, ער האט געהאט אמאל א לאנגע צושפרייטע שווארצע בארד, האט אויסגעזען ווי דער סמך מם אליינס, און יעדער האט פאר מורא געהאט. ר' משה ניישלאס וואס ס'קען זיין זיין טאטע האט ער געקענט זיין, האט פון דעם גענגסטער מורא געהאט, האט ער מיר געזאגט קום מאך די מקווה, לאך דיך אויס. און איך האב אים געפאלגט, ווייל כ'האב געזען הצדק איתו. כ'ווייס ר' מאטעל איז א סעלפישער גארנישט, אלע יארן געווען אזוי. דעמאלס ווען סאטמאר רב איז געקומען אין מאנסי אויפן פערד, ווער ס'געדענקט, ס'האט געהייסן מ'גייט בויען די סאטמאר מוסדות ערגעץ אנדערש, לעבן די פאסט אפיס, און ר' מאטעל האט עס נישט אויסגעהאלטן. זאגט דער זון ישראל, דו וועסט נאך זען, איך וועל אלעס איבערנעמען. העהעהה, וועסט אלעס איבערנעמען? ישראל, זאג דיין טאטן, ער האט נישט אזויפיל באסעס וויפיל סאטמאר האט, נישט קינדער, נאר באסעס האט ער נישט. ער האט זיך איינגערעדט הי וואז א היי פלייער, עניוועי מען האט געבויעט די מקווה ברוך השם און מען דארף נישט ווארטן, נאכדעם האט ר' מאטל געמוזט איבערבויען זיינע ווייל דעמאלטס ווען מען האט געבויעט האב איך מגלה געווען, איך האב עס דעמאלטס זיך אויסגעלערנט אז ס'איז גאר א פסל'ע מקווה די גאנצע צייט, אויסער דעם האב איך נישט געהאלטן אויף פאלגן ר' מאטל און ס'איז זייער פשוט פארוואס נישט, דו ביסט עפעס באלעבאס אויף מאנסי, דיר געהערט גאנץ מאנסי, און איך האב געפרעגט, איך האב געפרעגט ר' מאטל. ווען דיין שווער איז געקומען וואוינען אויף ניו סקווער האט ער נישט געבויט גראד א מקווה? כ'מיין ס'איז דאך געווען אין מאנסי א מקווה, אויב ס'איז דא א קפידא אז ס'טאר נישט זיין נאר איין מקווה אין שטאט, איז פארוואס האסטו יא געמעגט? און נאכדעם וואס איז דער גדר פון א שטאט? וואס איז דער גדר פון א שטאט? קוק אין מסכת עירובין וועסטו זען אז א שטאט קען זיין א האלבע גאס, אויב פון איין הויז ביזן צווייטן איז דא מער ווי שבעים אמות ושיריים איז עס א נייע זאך. וואס די פאסט אפיס מאכט עס איין שטאט, און א חוץ פון דעם מאנסי מיט סקווער האבן נישט דעם זעלבן פאסט אפיס, דאס איז וואן או ניין פייוו טו דאס איז וואן או ניין סעווען סעווען, שטייסט? דער מענטש איז געווען א ווילדער שטריק, און ער האט געמיינט ער האט געווינען, אפילו די וויזשניצער חסידים האט ער פארלוירן, ער האט יעדן פארלוירן. ער איז אלט, מען גייט אים נאך אפגעבן די כבוד און מען זאגט די לעסט ליקס. עניוועי, איז וואס איך וויל מסביר זיין איז אז ביי אונז איז דא אזויפיל פארפוילטע פרויען וואס זיי גייען נישט אין מקווה, פונקט אזוי ווי דו האסט נישט געגלייבט אז ס'איז דא מענער חזירים וואס זיי קענען בועל זיין די אייגענע טאכטער, און דו האסט נישט געגלייבט אז ס'איז דא אזאלכע מענער וואס זיי קענען בועל זיין דעם אייגענעם זון. ס'איז אלץ געווען נחום'ס פאנטאזיעס, אבער היינט שוין נישט, וואס? היינט גלייבט עטץ דערין, וואס? די זעלבע גלייבטס מיר, כ'האב נישט פונקטליך דעם נאמבער פאר דעם יאר, אבער פאריאר האב איך געהאט צוואנציג פראצענט פרויען גייען נישט אין מקווה. כ'האב אפגעקאלט די בלניות, כ'האב געוויסט איבעראל ווי די פרויען גייען, איך האב אראפגענומען די שוואנגערע פרויען, כ'האב אראפגענומען די זקנות, כ'האב אלעס אראפגענומען, מאטעמאטישן. א מאטעמאטישן בין איך גאנץ א גוטער. און מ'האט עס אויסגעשטעלט, די אלע וואס האבן מיר צוגעהאלפן האבן מודה געווען. ווי אר מיסינג טווענטי פערסענט אין די מקווה, דאס מיינט אזוי אז א איד האט פינף טעכטער איז איינער פייפט זיך אויס אויף די גאנצע מקווה, דאס איז צוואנציג פראצענט, האו עבאוט איט. עניוועי, ווען דער אייבערשטער זעט אז מ'גייט נישט אין מקווה האט ער א וועג אז ער גיבט א וואש אויף די גאנצע וועלט מיט א מקווה, דאס האט ער געטון ביים מבול, און טרייט ענק אויסצולערנען, הייבטס נישט אן מיטן אייבערשטן. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל וועגן צו פארשטיין וואס נוח מיט די מבול איז געווען, און וויאזוי אונז דארף מיר זען אז אונז זאל מיר נישט ברענגען א מבול, ווייל די מהר"ל ברענגט אז דער אייבישטער האט געשוואוירן אז ער וועט טאקע נישט ברענגען קיין מבול של מים, אבער א מבול של אש זאגט די מהר"ל וועט זיין פאר משיח קומט. און ליידער זעהט עס אויס ווי ס'האלט נישט ווייט, און די גאנצע וועלט גייט זיין א מבול של אש, מבול של אש מיט אטאמישע באמבעס, אך! ס'איז ממש א שרעק. שוין, יעצט וועלן מיר צוגיין ווייטער צו די מלחמה קעגן פעדאפיילס. ס'דא דא דער דיין וואס ער איז פון וויליאמסבורג, ער הייסט שמעון מאיר לאנדא, ער האט א אייגענעם בית דין ס'הייסט משפט שלום, ער איז אויף וואן טווענטי פייוו טעילאר סטריט, ער וואוינט דארט און ער האט דארטן זיין בית דין, און דער שמעון מאיר לאנדא דרייט זיך דא, ער וויל קויפן דא לאנד, לאנד מען זאל אים באגראבן, א מענטש וואס וואוינט מיט די טעכטער, מען דארף דיך נישט באגראבן, מען דארף דיך לאזן פוילן יעדער זאל זעהן. ס'אנבעליוועבל, איך קען מיך דערמאנען, קען זיין איך מיש יעצט א גאנצע מעשה, און טאמער יא זאל מיר דער אייבישטער מוחל זיין, ווייל איך בין דאך שוין בלי עין הרע אריבער פערציג און אמאל די קאפ איז שוין אביסל אזוי פארטשאדעט. און זאל איך ענק דערציילן א מעשה, ווען איך האב חתונה געהאט נישט מער געדאכט איז געווען די יארגאנג תשל"ב, אזוי שטייט אויף מיין טלית בייטל, ס'מוז זיין אז דעמאלטס האבן זיי געוואוסט פונקטליך די יאר, עניוועי אזוי ווי יעדער יונגערמאן ס'קומט. תשרי, מ'האט זיך ליב צו ווייזן פאר די ווייבעלע, און כ'בין געגאנגען, כ'האב געהאט דעמאלטס עפעס אפאר טויזנט דאלער צוזאמגעקומען אויף מיין חתונה, נישט געארבעט געלט, ס'איז געווינען געלט, און כ'בין געגאנגען אויף לי עוועניו דארטן וואו ס'איז געווען א בעיקערי צווישן ווילסאן און ראס, ס'איז געווען דארטן א בעיקערי און ס'איז געווען דארטן אן אויסשטעלונג פון אתרוגים אויך. עס איז געווען א איד וואס האט אויסגעזען אביסל ענדליך צו נתן יוסף מייזל. ס'האט געהאט אראפגעלאזטע רינדיגע פיאות, ער האט געהייסן לאנדאו, אזוי מיין איך אז דאס איז זיין טאטע? קען זיין איך מיש, טאמער יא זאל ער מיר מוחל זיין, זאל רוען אין לעכטיגן גן עדן, אדער אין גיהנום דארט ווי מ'האט אים אריינגעלאזט, גיי איך און איך נעם און איך טראג דעם אתרוג, מיט דעם איז מען נישט געווען אזא מבין, הלכות אתרוג האבן מיר געקענט, אבער מ'האט דאך נישט געקענט דעם פראקטיק, עס איז געווען דארטן א איד וואס ער האט געהייסן ר' פרץ. איך גיי נאך א מבין אויף די אתרוגים גיי איך אריין צו ר' פרץ און זאג אים הער אויס דא איז דער אתרוג און וואס זאגט איר דערצו זאגט ער דער אתרוג איז א חסר מען טאר נישט מאכן א ברכה דערויף מען האט מיך געוויזן ווי אויכעט דארף מען זיין א מומחה צו דעם דארט ווי דער פיטם קומט ארויס איז דארטן געווען א שטיקל וואס האט געפעלט.

קיווע האט געצאלט פאר אן אתרוג אלף זוז. לאמיר גיין צו שטאטלעך. ס'איז דא טויזענט זאכן וואס די גמרא ברענגט פון רבי עקיבא. ס'איז דא איין זאך וואס די גמרא ברענגט פון רבי עקיבא'ן אז ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם און ער האט געזאגט איך פריי מיך אז ס'איז שוין געקומען דערצו ווייל מיין גאנץ לעבן האב איך מיך מצער געווען שטייט בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך איך האב עס אייביג געוואלט מקיים זיין און איך האב געבעטן דעם אייבערשטן מתי יבא ואקיימנו ווען עטס קומען איך זאל עס קענען מקיים זיין דאס זענט עטס אויך מקיים? יעצט איך דארף נישט אז זאלסט שטארבן אויף קידוש השם, שטיי אויף צען מינוט פריער זאלסט קענען לערנען צען מינוט מוסר פאר דו גייסט צום דאווענען, דאס וועסטו נישט טון. אה געטראפן ביי רבי עקיבא, רימון מצא תוכו אכל און קליפתו זרק, יעדער איינער איז געווארן, אה געטראפן ביי רבי עקיבא, עניוועי, סאו בקיצור קום איך צוריק און איך זאג אים ווי אזוי דער דיין האט מיר געוויזן דא דער הרב פרץ אז דא איז ממש איז א חסר, סאו אפילו בדיעבד פסול, כ'מיין פארשטייט זיך פארן ערשטן טאג. שוין, זאגט ער מיר, נעמט אן אנדערס און גייט פרעגן, געט עס א לייג צוריק אין די פליט. סאו זאג איך אים, אהובי ידידי, ווי קענט איר טון אזא זאך, א מענטש גייט צאלן פאר דעם גרויס געלט, ס'איז דאך א חסר. זאגט ער, פאר אייך האט מען אזוי גע'פסק'נט, דען אן אנדערער מוז עס נישט באמערקן און מוז נישט גיין פרעגן רב פרץ, גיין פרעגן רב זרח. האב איך דעמאלטס געזען אז די גאנצע ביזנעס פון די אתרוגים איז פול אוו בעלאוני. איך בין אזוי קאלט געווארן, איך קויף א צוויי דריי שעה פארן זמן קויף איך אן אתרוג, קיין מינוט נישט פריער דעמאלטס שטייט שוין הונדערטער אתרוגים צו גיין אין גארבידזש און איך באצאל דריי דאלער פלאס א דאלער ס'זאל זיין הידור מצוה עד שליש און איך קום אין שול איך זאג ס'האט געקאסט פינף הונדערט דאלער איז אויב דער לאנדא דער וואס ס'לויפט דא ארום נעבעך ווייל ער האט געבועל'ט געווען זיינע טעכטער אויב דאס איז געווען זיין טאטע איז דער אתרוג געפאלן אויפן ריכטיגן פיטם אנבעליוועבל וואס קרוקס איז דא ביי אונז וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם. לאכט זיך אויס אן עסריק, און נאך טאמער האסטו געצאלט מער ווי צען דאלער האסטו באגאזלט דיין ווייב, ווייל דער רעשט איז דאך דיין ווייב'ס געלט, קויף איר א דרעס, קויף איר א שייטל, לאז עס גיין קעמען, א גארביטש און א נאנסענס איז דאס, עניוועי איך וויל יעצט נישט אריין גיין אין די אלע זאכן, איך וויל נאר סתם זאגן ער דרייט זיך דא ווי א דאגי, און ער גייט קען זיין ער גייט דא בלייבן וואוינען אויך, טאמער בלייבט ער דא וואוינען מאך איך זיכער אז יעדער וועט וויסן דערפון, דא בין איך נישט מחיוב. צו פארציילן קיינעם, ווייל ער האט דאך נאר געטאטשט זיינע טעכטער, און זיינע טעכטער טוען דאך נישט וואוינען מיט אים, אבער טאמער בלייבט ער וואוינען קען מען אים נישט, קען זיך טועה זיין, ביטע האב א חוזק, קען מיינען אויף אן אנדערע פרוי, דאס איז זיין טאכטער. סאטש א דעם שעים, איך זאג ענק באמת רבותי, דער אמת איז וואלט איך מיך געדארפט מאכן א טובת הנאה, ווייל איך קען ענק איבערווייזן אז איך בין גערעכט, אבער איך בין אזוי hurt, פון אזעלכע אויפפירעכץ א אייגענע טאכטער גיי נעם א זונה אין די גאס באצאל דיר פאר הונדערט דאלער. דיין טאכטער האסטו גענומען? סדאך גרויליג. פע. עניוועי. יעצט דעיס איז נאך נישט אלעס. דא האב איך ענק פאריגע וואך געזאגט האט געסורפעסט א מעשה פון ר' אלישיב'ס אן אייניקל. איר האט אן השגה וואס דעיס האט געטון צו די עולם התורה? איר האט אן השגה? שטעל דיר פאר ווען אונז וואלט מען געטראפן איינע פון די גרעסטע. לאמיר זאגן דו טרעפסט, איך ווייס, ר' חזקל ראטה, צו דער סאטמארער דיין רב ר' חיים מנשה, מען טרעפט זיי אז זיי האבן געוואוינט מיט זייערע טעכטער, וואלט דאס נישט געמאכט א מורא'דיגן דענט אין די עולם התורה? דאס הייסט דאך פון אונזערע גרעסטע פוסקים, וועלכע פארנעמען די שענסטע פאזישאנס אין כלל ישראל. עטס ווייסט ווער רבי אלישיב איז געווען? ער איז געווען דער גרעסטער גאון אין אונזער צייט, גרעסער פון אים איז נישט געווען. שס און פוסקים איז געווען ביי אים קלאר, און ער האט נאך ביי די הונדערט. פארגעלערנט א שיעור דף יומי יעדן טאג. עטס האטס אן השגה ווער דער מענטש איז געווען? און אז ביי אים אין הויזגעזינד זאל געשען אזא זאך, וואס מען ווייסט איז צוויי טעכטער, קען זיין ס'איז דא נאך, נישט יעדער האט געוואלט קומען פאראויס, און די גאווערמענט האט זיך דא זייער איידל אויפגעפירט, זיי האבן געזאגט זיי, און אונז האבן מיר זיי מסביר געווען. אז די קינדער גייען קיינמאל קיין שידוך נישט קענען טון ווייל די פרומע ליטווישע וועלן זאגן אה זי האט געלייגט דעם טאטן אויפן סטענד אה ס'איז געווען א ליגנט דאס וואס מ'האט אים משכנע געווען אז ער זאל מודה זיין זיי זאלן נישט מוזן דורכגיין די טראמא דאס איז דאך געווען א חסד פון די פון די אומות העולם פון די איזרעילי גאווערמענט וועדער יו לייק איט אר נאט ס'איז געווען א חסד פון זיי. ווייל לויט ווי זיי האבן ליב אידן, היימישע, וואלטן זיי געדארפט אויסשטעלן די מיידלעך אויפן טרייעל, ס'וואלט געדארפט דויערן אזוי ווי ביי וועבערמאן צוויי דריי וואכן, און זיי וואלטן געפרעגט וויאזוי ער האט געשטופּט און וואו ער האט געשטופט, און ווען ער האט זיך ארויפגעלייגט אויף דיר פון וואו ווייסטו אז ער האט געשטופט זיין אבר און פון וואו ווייסטו ער האט נישט געשטופט מער ווי זיין פינגער, און זיי פרעגן צו ער האט זיך ארויפגעלייגט אויף דיר צו האט ער סתם צושפרייט דיר די פיס און אריינגעגאנגען, אוי יו דאונט יו נעווער הערד אוו וויאזוי דאס גייט דער קוועסטשענינג. און צו ער געווען אויסגעטוהן נאקעט צו האט מען ארויס גענומען פונעם זיפער די כלי אה דאס איז א חסד געווען פון זיי אז זיי האבן עס געטוהן מען האט זיי געבעטן ליסען דיס די די די יור גאנא טראמעטייז די טשילדרען און נאכדעם וועט מען עס האלטן קעגן זיי אז זיי האבן געזאגט דאס אויף זייער טאטן און ס'איז נישט אמת אה ברוך השם אבי ס'איז דורך יעצט איז אבער דא נאך א זאך איר ווייסט אז די גמרא זאגט אז טאמער מ'האט א מענטש געשיקט אין גלות, תלמיד שגולה מגלן רבו עמו, און מ'זאגט דעם רעבען דו מוזט אויך גיין אין תפיסה ווייל דיין תלמיד מוז האבן ביי וועם צו לערנען תורה, הערט וואס דא טוט זיך, ס'איז מורא'דיג, אבער דאס איז פארשטייט זיך נאר ווען ס'איז א הורג נפש בשגגה, נישט פאר א נואף, עניוועי. ס'דא יעצט אין ארץ ישראל קאכט זיך ס'סורפעסט א קעיס, ס'איז שוין געווען אין דזשאון און דזשוליי, כ'האב שוין גערעדט דערפון, כ'האב ענק שוין געזאגט דעם נאמען, אפשר געדענקט עטץ. ער הייסט מאיר פאוגראו, POGROW. עניוועי, דער מענטש איז געווען אלט עלף יאר, איר הערט? האט ער זיך פארהערט שישה סדרי משנה בעל פה. כמעט אזוי ווי אונז, אונז האב מיר זיך ביי די פערציג אינעווענדיג דורכגעלערנט שישה סדרי משנה, ער האט עס געקענט בעל פה ביי די עלף יאר. ער איז געווען א דזשיניעס וואס ס'לאזט זיך נאר זאגן. נו, אזוי ווי אלע דזשיניעסעס האבן דאך משוגענע גוטע קעפ, איז מיט א ווייב קען ער נישט לעבן, סאו איז ער א גרוש. נאטינג ראנג. העי, אסאך מענטשן זענען גרוש. העי, איך האלט אז פערציג פראצענט פון מענטשן וואס זענען פארהייראט און זענען נישט קיין גרוש וואלטן געדארפט זיין גרושים מיט גרושות, ווייל זיי עסן אויף די יארן סתם פאר א פרוי און די פרוי עסט סתם אויף די יארן פאר א מאן און די קינדער עסן זיך אויף די יארן. באט עניוועי. איז למעשה איז אזוי. איז ער פלעגט ער דאך א תלמיד חכם פלעגט מען אים רופן אויף שבתים און וואס? עטס ווייסט דאך מיין כלל וואס האב איך ענק אייביג געלערנט. קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב, ס'איז די גרעסטע סכנה, שוין, ווער ס'וויל פאלגט, ווער ס'וויל נישט פאלגט נישט, איטס נאט מיי ביזנעס, יעצט הערט אויס, ער פלעגט גיין צו מענטשן עסן, האט געמאכט א גוטן איינדרוק, און שפעטער ווען ער האט שוין געגעסן, אפגעגעסן, שיין באדאנקט, געזינגען אביסל זמירות, סתם האט ער געזינגען דעם פרוק ית ענך און נאך, און נאך, און נאך, און נאך, עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. און ער פלעגט איינשטיין ביי גרויסע גבירים, און אזוי ווי ער פלעגט, דאס איז געווען אין בית שמש, מען האט מיר געזאגט דו זאלסט מער נישט רופן בית שמש, זאלסט רופן בית שימוש, אזא טוילעט, אזא סעספול, ווייסט נישט ווי דער רבונו של עולם קען אפילו אויסהאלטן אזויפיל זנות, פוי, אין בית שימוש, אין טוילעט, אין בית שמש. עניוועי, איז זי האט אים געזאגט אז נעקסטע וואך פאר איך ארויס אויף חוץ לארץ אויף פראנקרייך, איך פאר איינקויפן שייטלען. שוין. איז במילא האט ער געוויסט נעקסטע וואך האט ער נישט וואו צו עסן, האט ער געזוכט א צווייטן. נאכדעם איז ער געגאנגען, א צווייטער האט געזאגט ער פארט אוועק אויף אמעריקע א חתונה, איז ער געגאנגען צו א דריטן. אזוי פלעגט ער שוין זיין באקאנט מיט אלע ווייבלעך, מיט אלע זייערע סקעדזשועלס. ס'קען גאר זיין ער געווען באקאנט מיט זייערע וועסטעס אויכעט, איך ווייס נישט, כ'קען נישט גלייבן איינער זאל זיך אריינלייגן מיט א פרוי אין בעט ווען זי בליטיגט, א גוי טוט עס נישט טון, ס'איז עקלדיג און ס'איז ווייטאגדיג, ווייל ווען זי בליטיגט טוט איר וויי, ס'קומט ארויס די בלוט, כ'קען נישט גלייבן א מענטש זאל טון אזא חזירישע זאך, סאו כ'דארף מוזן נעמען פאר גרענטעד אז ער האט געוואוסט ווען זיי האבן שוין נישט די וועסט אויך נישט, ס'מוז נישט זיין זי איז געגאנגען אין מקווה, נע דאס אויך נישט, על כל פנים זי איז געווען קלין, עניוועי. איז למעשה פלעגט ער גיין פון איינעם צום צווייטן? און ווען ער האט געוואוסט אז יענע פרוי איז אינדערהיים אליינס, איר מאן איז נישט דארט, קינדער און די פארהייראטע זענען דאך אויך שוין נישט געקומען, ווייל דער טאטע איז דאך אוועקגעפארן, איז ויבא השטן ווי ער פלעגט אריינקומען. ז'האבן יעצט אפשר פערציג פופציג קעיסעס פון פרויען וואס ער האט מטמא געווען, און מ'האט אים געוואלט אויפפיקן אין דזשון, למעשה האט ער געשריגן אין קאורט אז ער האט קיינעם נישט מאנס געווען מיט כח, ער האט נאר יעדן מפתה געווען, דעטס אלל איט וואס, ס'איז געווען א פיתוי. ער האט, ער איז געווען א מגיד שיעור ביי מיידלעך, געוויסע סעמינארס, ער האט איבעראל געטאטשט, אבער ס'איז געווען אוו עידזש, ער האט קיינמאל נישט געכאפט א צוועלף יעריג קינד, מ'האט אים פון איבעראל שוין ארויסגעווארפן, ער איז שוין נע ונד אזוי צען יאר, יעדער ווייסט דערפון, באט יו קענט פיק אים אפ. ער וואלט זיך נאך געדארפט צוזאמשטעלן מיט יחיאל בראנער און ברענגען די פילס פון פייזער און זאגן ס'ארבעט נישט. ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס אנבעליוועבל זייער לאק איז אזוי גרויס. זיי קענען זיך דרייען ווייטער, אבער דאס איז נישט די פראבלעם, די פראבלעם איז ס'איז אן א בושה, יעצט מ'איז געגאנגען און מ'האט געזאגט פאר די גאווערמענט דא, ס'האט זיך צוריק געסורפעסט די קעיס, ווייל ער האט ווידער געהאט צו טון מיט איינעם, און מ'האט געזאגט פאר די גאווערמענט זאלסט וויסן, אויב דו לאזט דאס דורך, און דו נעמסט נישט אין באטראכט אז ער איז א ריטשועל, א ריטשועל מיינט א רב, א רעבע. מ'האט פאר אים מורא, זאלט איר וויסן כאילו א מוסר, וועט יעדער נוצן דעם טאקטיק, און מ'בעט די גאווערמענט מ'זאל אים איינזעצן, ס'איז אנבעליוועבל די לומדות, איך וויל אייך זאגן, ס'איז דא וואס זיי נוצן אויס רבי חיים בריסקער'ס סברה צו צעשפרייטן מיט אן אטאמישן מאלעקיול צו צושניט שניידן א האר, סאמטינג עז טין עז א הער, און ס'איז דא וואס זיי נוצן עס אויס אז ס'איז געווען קענסענט, זיי נוצן אויס די מין טיפקייט פונעם לומדות ביי זייער חזיריי. יעצט איז דא נאך איינער א מורא'דיגער חזר א מניוול, איך האב שוין גערעדט פון אים, ער הייסט מאקלעף, געדענקט איך האב שוין דערציילט פון אים וואס ער האט אלס אפגעטון, בקיצור מען דארף אים געבן די וואך זיין סענטענס, ס'דויערט צייט אבער די ציונים קומען אן, למעשה זענען אנגעקומען מיט לעיזער בערלאנד, די גאנצע גאס באוואונדערט זיי, מען האט געמיינט ס'גייט זיין אזוי ווי מיט עוזי משולם מיט שיסן מאשינען, מיט אלעם. דער עולם האט זיך אפגעלאזט פון אים פארפאלן ניכרים דברי אמת, זאגט די גמרא, דער עולם האלט אז ער איז א מנוול א חזר. און איך האב עס שוין געהאט אויפן האטליין האט מען מיך שוין אויך אפגעקאלט, האב איך געזאגט הער אויס איך וויל דיר זאגן מיך האט מען געשאסן שוין איין מאל. קאץ האט ניין לעבנס. איך לאך פון ענק, איך גיי רעדן וואס איך וויל און איך גיי זאגן וואס איך וויל, און איך האב קענען געלערנט פאר א יאר איינער פון די אינגעלייט, וואס ער האט געקישט זיין ווייב און ער הערט אויס מיין האטליין און ער האט געזאגט דאס איז א ערוה דאורייתא, ס'איז דא א אינגערמאן וואס האט מיר געזאגט איך זאל זאגן א שיעור וועגן דעם, איך האב געזאגט דו ביסט א משוגענער ווער איז אינטערעסטעט אין דעם, מען וויל וויסן צו מען מעג וואוינען מיט אן אשת איש, צו מען מעג וואוינען מיט קליינע קינדער, זאגט ער נחום דו ביסט דאך טועה זאג א שיעור וועגן די עניני קירבות, און איך משוגענער גיי און איך פאלג אים. און איך האב געזאגט א שיעור איינמאל, כ'האב שוין געזאגט דריי אבער פיר אדער פינף שיעורים און ס'איז עפעס אזוי מין געלונגען אז דו האסט נישט קיין השגה. דאס וואס איך מיין אייביג ס'וועט זיין די ווייניגסטע געלונגען, דאס ווערט גאר נאך די מערסטע. וויאזוי זאגט דוד המלך, אבן אבן מאסו הבונים, אוי אוי אוי אוי אוי יום היתה לראש פינה. און גראדע איך פאר דורך ראש פינה, ס'איז נישט קיין דזשאוק. איך בין אין צפת, איך דארף פארן לעבן נתניה, איז דא עפעס א דערפל א שטעטל, און איך בין געווען דארטן, איך האלט אינמיטן פיקסן א מקווה, זיי האבן געזאגט אז היינט אינדערפרי גייט זיין א לייטער, יעצט האט מען גערוקט דעם זייגער היינט אינדערפרי, אין אמת'ן איז סיקס טוירטי וואן, אבער נאכן גערוקטן זייגער איז ערשט פייוו טוירטי וואן, איך האב נאך נישט געדאווענט אויך נישט ווייל איך האב געמוזט ארויספארן, ס'איז דארט אנדערטהאלבן שעה דער וועג, האלט איך יעצט אינמיטן פארן, און דער וועג. ק צו פארן איז דורך ראש פינה. אזוי האט מיר געזאגט דער, ע, וויאזוי הייסט ער דא די טמא'נע כלי? איך האב שוין פארגעסן וויאזוי דאס הייסט, וועיז. אזוי פאר איך פונקט דורך ראש פינה, און אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה. עניוועי. כ'האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם מ'האט מיר געזאגט אז אין אילת, אין דעם טמא'נעם אילת, איז דא דריי פרויען מקווה'ס וואס קיין איינס האט נישט קיין הכשר. יעצט איך שלאג מיך מיט די דיעה צו איך מעג פארן אויף אילת צו נישט, ווייל יענער וועט דאך נישט וויסן פארוואס איך בין געקומען. ער וועט מיינען אז די זונות וואס איך האב געהאט אין אוקריינע האבן געמופט אויף אילת. אלטע סאקמערע דרעקערס וואס זיי זענען. עניוועי, איך וועל מיטנעמען, כ'האב מיין ווייב צו אשתו משמרתו סא כ'וועל איר מיטנעמען דא. ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר. חוץ פון דעם האב איך אנדערע צענליגע מקוואות וואס מ'האלט אין איין פאררעכטן ברוך השם. דערווייל האב איך שוין אויסגעלייגט, כ'האלט שוין מסתם ביי פערציג טויזנט דאלער וואס כ'האב צוגעזאגט, כ'מיין אז כ'באצאל מיר עס שוין. עניוועי, איז די שיעור פון נגיעות און פון חיבוק ונישוק געווען פון די בעסערערע שיעורים וואס איז דא. מיך האבן אפגעקאלט מיידלעך. מיידלעך האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיר געזאגט, זאלסט וויסן רב ראזענבערג ווי נעווער ניו דיס, און נאך מער, ס'זענען געווען אסאך וואס טוען מיט מיידלעך, נישט זאגן קיין נעמען, און זיי האבן אויכעט ארויף געלייגט וועגן נגיעות, ס'איז מורא'דיג, מענטשן האבן נישט געוואוסט פון אזא זאך. כ'בין געווען אמאל א בחור, בין איך געפארן אויף אנטווערפן, האט מען אנגעטראגן עפעס א שידוך, איך בין נישט געווען אינטערעסירט, נאר דער אמרי חיים האט מיך פארפירט, ער האט געזאגט גיי פאר קוק דיך אום, איך האב נישט געהאלטן, האב געזאגט פארן וויזשניצער רבי'ן. א מיידל פון אנטווערפן וויל איך אפילו נישט הערן, ווייל איך קען די אלע בחורים פון אנטווערפן ביי אונז אין ישיבה זענען אזאלעכע הארד נאקל בויז אנבעליוועבל, עניוועי איך בין יא געפארן האב איך געזאגט איך פאר נישט נאר אז מיין מאמע פארט קודם און עס איז עידזש און מיין מאמע איז געפארן אונז האב מיר זיך דארט געטראפן געווען דארט א בעקער געהייסן חיים גאטעסמאן אזוי האט ער געהייסן חיים איש אלוקים גאטעסמאן ער האט געמאכט גוטע טשיז קעיק א מחיה געווען עס צו עסן ער לעבט שוין נישט היינט. און ער האט ארויף געלייגט אזאלעכע דיקע מאנדלען, די דיקע מאנדלען אפגעשניטן דין, ווייסט איך מיין, ס'האט געהאט אלע טעמים, איך פלעג אים זאגן רבי חיים נישט א שהכל דארף מאכן אויף דעם טשיז קעיק נאר מ'דארף מאכן המוציא לחם מן השמים אזוי גוט איז עס, עניוועי קיצור איך האב געטראגן די געלט, מיין מאמע האט דאך נישט געהאט די בעלגישע געלט, גיימער אריין אין סטאר איך קויף א שטיקל טשיז קעיק פאר מיר נישט פאר מיין מאמע, און איך לייג אראפ. די געלט אז מיין מאמע זאל באצאלן אלס כבוד, כ'מיין איז זי דאך די באס. עניוועי, זאגט ער, דו שייגעץ גיי ארויס פון דא, איך פארקויף דיר נישט, דו געסט נישט פאר דיין מאמען אין די הענט. קיצער מיין מאמע איז געווארן זייער דערשראקן, ווייל ביי אונז אין שטוב, כ'מיין מיין טאטע און מיין מאמע, האט קיינמאל נישט איבערגעגעבן אין די הענט. קיצער מיין מאמע בעט מיך איך זאל ארויס גיין, און זי זאגט אים, און וואס פארשטייסטו נישט, אונז געבן מיר נישט איבער, ווייל אמאל איז מען יא ריין אמאל נישט, און איינגעפירט אלס לייגט מען אראפ אויפן טיש, סאו וואס ווילסטו פון דעם בחור, דער בחור איז. אַכצן אהאלב יאר וואס ווילסטו פון אים? שוין בקיצור חיים גאטעסמאן רופט מיך צוריק און זאגט אה אקעי איך האב נישט געוואוסט ביסט א חסידישער וויזשניצער בחור אקעי פארשטייסט. דאס לערנען קריבות איז געווען די בעסטע היט וואס איך האב געטון און איך גיי מערטשעם נאכאמאל לערנען און נאכאמאל איך האב ענק אלע אין בוידעם וועלכע משמרת הצניעות ביי זיי איז דאך נישט געווען קיין איסור קריבה אז נחמיה וועבערמאן האט געקענט בועל זיין מיידלעך בועל זיין איך ווייס פון מיידלעך זיי האבן מיר געזאגט זיי האבן ער האט געוואוינט מיט זיי אנבעליוועבל עניוועי איז די זעלבע. דא אויכעט מיט דעם לעיזער בערלאנד, כ'האב גערעדט פין נגיעות און ס'איז געווארן א פיירא. אז כ'האב גערעדט דערפין, כ'האב געמאכט אן אישו דערפין, ס'איז געווען א מורא'דיגע ישועה, ווייל דאס האט געמאכט אז דער עולם זאל זיך אויפוועקן. שטעל דיר פאר ער טוט עס שוין זאגן זיי דרייסיג פערציג יאר דער חזיר. עניוועי, איז דער מאיר פאגראו איז א מורא'דיגע פראבלעם, ער איז אן אבן נגף לבית ישראל, ער האט מאלעסטעד פרויען איינס נאכן אנדער, אויף קינדער צו ער האט געטאטשט האבן מיר נישט קיין שום ידיעה אז ער זאל האבן געטאטשט. נישט. ער איז דאך א תלמיד חכם, ער טוט עס אזוי ווי א תלמיד חכם טוט עס, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באשאפן. דער אייבערשטער האט באשאפן לויט איין דעה, אז אדם הראשון האט געהאט דעם פנים אויף איין זייט, חוה האט עס געהאט אויף די צווייטע זייט, האט דער אייבערשטער געמאכט א נסירה, נסירה מיינט אז ער האט זיי צוטיילט, אזוי ווי ער האט זיי צוטיילט, ער האט זיי געשטעלט פנים אל פנים. און דאס איז דער ענין פון נסירה פונעם ענין פון ראש השנה. איך גיי אריין אין דעם סאבדזשעקט, עמער נישט ארויסקריכן אזוי שנעל, סא לאמיר עס, ווי מען זאגט, נישט יעצט אריינגיין דערין. נישט. אבער לאמיר צוריק קומען צו דעם ענין, איז למעשה גייט ער ארום און ער וואוינט מיט פרויען און האט געהארגעט אסאך פרויען פון בית שמש, יעצט וועקט זיך יעדער אויף אה מען טאר טאקע נישט אריינעמען קיין מענטשן נחום ראזענבערג גערעכט, און די צרה איז אז ס'איז א דיים שארט טשעינדזשד און טען מינוטס טו לעיט, איך בין געווען גערעכט אלע יארן נישט יעצט. שוין, יעצט האט ער אפגעארבעט א חורבן. יעצט איז דא נאך איינער יעצט וואס ער איז אויף די בעלעט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ער הייסט מאקלעף. מקלו יגיד לו. פאר כישוף מאכער. איז וואס איז געשען יעצט? מ'האט דאך אים איינגעזעצט ווייל. ער האט געטשעפעט זיין אייגענע קרובת משפחה. און ער איז אויך א משגיח אין א ישיבה. ס'הייסט אונז האמער שוין א ראש ישיבה, א משגיח. און אויך איינער וואס קען אויסווייניג ששת סדרי המשנה באלד וועט מען מוזן אלע תלמידים רב שגלה מגלין תלמידיו עמו, ס'שטייט נישט אזוי איך זאג עס נאר פארקערט סארקעסטיקלי, מ'עט באלד עפענען אין די תפיסות גרויסע ישיבות, אונז האמער דארטן גרעסערע מגידי שיעורים וויפיל אונז האמער אין די פריי, דאס איז ממש איך זאג ענק רבותי אז ס'קומט שוין נישט צו לאכן ס'קומט שוין צו וויינען נעבעך, אזא חורבן אונז האמער געלאזט אז ראש ישיבות זאלן אנארבעטן, עניוועי איז דער מקלב. זיין לויער איז א בריסקער זעהט אויס, און ער האט אויסגע ער האט געספליט אן א טין העיר מיט אן אטאמיק מאליקיול אזוי אזוי און אזוי, הערט א מעשה איר וועט ממש איך ווייס נישט צו איר וועט לאכן צו איר וועט וויינען. ער האט געטענה'ט אין קאורט אז ער האט עס נישט געטוהן, ער האט א דעמאן א שד אין זיך, ער האט א שד וואס ער דרייווט אים צו שלעכטע זאכן, זעהט אויס על פי בריסק האלט עס אויס, כ'ווייס, כ'קען נישט די זאכן. יעצט מען האט קלאר געבעטן דעם שופט ער זאל נישט דורכלאזן אזא משוגענע טענה ווייל אנישט קענסטו עפענען דעם דזשעיל און יעדן ארויסלאזן ווייל אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות און דאס היה לא סייע די פרקליטות דער קטיגור וויל דאס נישט דורכלאזן ער שרייט אז דאס איז נישט לאופול ווייל טאמער מען טאר עס דורכלאזן זעמער אלע אין דר'ערד כולנו מתים יעצט דער דזשאדזש גייט עים נישט דורכלאזן עטס העט זעהן אונז ווייסמער דאך שוין וואס דא גייט פאר. דער דזשאדזש גייט איהם נישט אריין לייגן אין דזשעיל, ער גייט זאגן ער לייגט אריין דעם שד וואס ער ליגט אין איהם, דאס גייט ער אריין לייגן אין דזשעיל, נאר כדי ער זאל קענען דעם שד אריין לייגן מוז ער איהם אויך אריין לייגן, אה עס איז דא גייט זיין לעבעדיג, זיי גייען זיך אויסלערנען, די אלע בריסקער תורות זענען זייער גוט אין טיערי, אבער נישט ווען דו טאטשט יונגלעך און דו טאטשט בחורים און דו טאטשט מיידלעך, דעמאלטס קענסטו דרייען ווי אזוי דו ווילסט, עס איז געווען א תלמיד וואס האט געקענט מטהר זיין א שרץ בקוף נון טעם. פרעגט די וועלט וואס הייסט פארוואס בקוף נון טעם האט ער דאס געקענט טוהן? זאגט די וועלט אזוי, ס'איז דא פירוש, רמז, דרוש און סוד, קומט אויס אז די תורה האט פיר וועגן, יעצט ס'איז דא נון שערי בינה, קומט אויס אויב ס'איז דא פופציג שערי בינה און ס'איז דא פיר פשטים פירוש רמז דרוש און סוד, קומט אויס אז ס'איז דא צוויי הונדערט וועגן וויאזוי יעדע זאך קען מען אפלערנען. יעצט זאגט די וועלט אזוי. דו קענסט מטהר זיין דעם שרץ על פי רמז, און דו קענסט מטהר זיין דעם שרץ על פי דרוש, און דו קענסט מטהר זיין דעם שרץ על פי סוד, אבער על פי פשטות פשט קענסטו עס נישט מטהר זיין. דעטס איט, פארגעט עבאוט איט. אין תורה שטייט אז א שרץ איז טמא. איז דאס דארף מען וויסן. די בריסקער זאגן, ס'איז זייער גוט. על פי רמז דרוש און סוד, האסט געטאטשט א מיידל אדער א בחור, גייסטו אין דזשעיל. דאס איז וואס דא האנדלט זיך יעצט, און די וואך גייט זיין דער ווערדיקט. נישט פון דעם מקלב. מקלו יגיד לו. איר ווייסט אין אנטווערפן איז דא עפעס א מין פאסטן וואס הייסט א קליווער מען רייניגט אויס דעם דיימאנד עניוועי ס'איז יעצט נישט וויכטיג לאמיר ווייטער גיין דא סא דאס איז דא וואס דא גייט פאר אבער למאי נפקא מינה די אלע זאכן רבותי איך זאג ענק נאכאמאל קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב דיין אייגענע מאן איז א חפץ חשוד איר ווייסט ווי אזוי זיי זענען ברוגז דא אויף מיר wow זאגן אז יעדער טאטע איז א חפץ חשוד. בין געווען אין צפת שבת דאווענען, ווייל איך רעד דאך מיט די צובראכענע בחורים נעבעך, איך וויל זיי אביסל געבן חיזוק, זיי זאלן נישט בלייבן א לייפטיים וויקטעם, איך טריי זיי צו זאגן, זיי נישט קיין בהמה, ביסט א לייפטיים וויקטעם, לאז דיך ארויס, דו מוזט זאגן, איך בין טאקע געווען א וויקטעם ביז יעצט, אבער יעצט בין איך אויס וויקטעם, אזוי ווי איך האב ענק געזאגט, דער מנחת אלעזר האט געזאגט פאר רבי חיים בער, טראגט די שמאטעס אז בעלזער רב זאל עס אנטון, זאל ער זיין דער וויקטעם. און איך וויל ענק זאגן, אינטערעסאנט, דעם שבת האב איך געטראפן א אינגערמאן, איך מיין איך קען דאך שוין אויף די שפראך יעדן איינעם, הייבט ער אן אזוי, ר' נחום וואס האסטו דיך אריינגעלאזט צו זיין א פלאמבער אין בית הכסא אויסרייניגן, לאז דיך שוין ארויס. נאכדעם הייבט ער אן, דו האלטסט אז די אלע וואס מ'האט איינגעזעצט ברוך לעבאוויטש דאס איז אמת געווען, דו האלטסט אז וועבערמאן איז אמת געווען, און ער נעמט זיך רעדן און רעדן און רעדן, זאג איך אים, ר' איד, איך וויל דיר ענטפערן מיט איין ווארט, ווייל כ'האב באמת נישט קיין כח איבערצוגיין אכט ניין יאר ארבעט, איך וויל דיר ענטפערן מיט איין ווארט אז זאלסט אלעס פארשטיין. איך פרעג אים, זאג מיר, די שפראך וואס דו רעדסט יעצט האט מען דאך גערעדט פאר צען יאר צוריק, די אלע זענען שוין שטום געווארן, זיי קענען שוין נישט לייקענען, איז מיין שאלה צו דיר איז וואס טוסטו פאר א ליווינג? שוין, דא האט עטס הערן. זאגט ער, איך העלף ארויס בחורים און איך בין אויך אינוואלווד אין שלום בית. פרעג איך אים ווי האסטו גרעדזשועיטעד? דזשאן דזשעי? אבער דזשאן האפקינס? ווי האסטו גרעדזשועיטעד? זאגט ער ניין, אין איין זייט פון מיין משפחה בין איך א מילוואקיער אייניקל און ממילא קען איך די אלע סייקאלעדזשי און סייקייעטרי. זאג איך א פלא פון א זאך, ממש א פלא, מיין טאטע פלעגט זאגן צוויי אבער דריי מאל תהלים פלעגט ער אויסזאגן, ער האט שוין געקענט אויסענווענדיג, פלעגט גראדע זאגן אינעווענדיג ווייל ס'איז, ער האט נישט געוואלט זאגן אויסענווענדיג אפילו ווען ער איז געגאנגען נאך געלט, זאג איך אינטערעסאנט און איך קען נישט תהלים, וויאזוי ארבעט עס? זיין זיידע דער מילוואקיער, כ'האב נאך אסאך צו רעדן וועגן דעם מילוואקיער אויכעט, איך זאג אים, איך וויל נאר נישט דיך באליידיגן ווייל ס'איז שוין דורכגעגאנגען אסאך יארן, ער איז געווען אן איידעם ביי ר' בנציון באבובער און ער האט אים אוועקגעשיקט פון די שטאט באבוב, ער וויל אים נישט זען, ער איז געפארן ביז אמעריקע און האט אפילו נישט געלאזט אז מ'זאל האלטן זיינע קינדער דארט, ער זאל זיי מיטנעמען. ס'איז דא אין דעם אסאך צו רעדן. ער איז נישט אנגעקומען אויף מילוואקי ווייל ער האט געוואלט אנקומען. ער איז נישט געווען לפי כבודו פון א חסידישע שטוב. עניוועי, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם ווייל וואטעווער הי דיד, הי דיד. און אין מילוואקי אליין האט ער נישט געהאט אפילו א מנין שומרי שבת. זיינע פעטערס זענען געווען געלערנטע. איינער איז געהייסן שלמה טווערסקי, ער איז געווען א רופא און א סייקייטריסט, נו און יענער לעבט שוין נישט. נאכדעם האט ער נאך איינעם א זון וואס ער הייסט ער לעבט נאך ער הייסט אברמשי הערשל ער שרייבט די ביכער און ער גייט ארום רעדן דרשות און ער האט אויכעט א קליניק אויף צו העלפן פאר מענטשן וואס זענען אויף דראגס און נאך אזאלכע זאכן. ער איז א זיידנס אייניקעל, פון די מאמע'ס זייט איז ער פון מילוואקי, כ'וויל דיך עפעס פרעגן, איך בין געווען וויזיטן מילוואקי און ווען כ'האב געהאט מיינע שווערע צייטן ווען כ'האב מיך געוואלט באזעצן אין א אידישע שטאט, איך בין דארט געשלאפן דריי נעכט. דאס גיבט מיר אויכעט שוין א לייסענס אז איך קען געבן מעדעצינען פאר בחורים און פאר יונגעלייט, און איך קען מיך אריינמישן אין שלום בית. זאג איך אים דו רשע מרושע דו, אז דו מישט דיך אין שלום בית איז ווער ס'צאלט דיר צו דעם ציעסטו מער און דו הרגעסט אפ אידישע קינדער. און דו האסט א פראבלעם אז איך בין דער בית הכסא פוצער איך גיי דיך אויך ארויספוצן. שוין שפעטער האט ער מיך געטראפן ווען מ'איז געגאנגען צו מנחה האט ער שוין נישט געקוקט מיין וועג, און נאכדעם געב איך אים א פרעג זאג מיר באמת אליבא דאמת. סאו דו ביסט געווען א בחור, דו זעהסט אויס זיין זייער א שיינער אינגערמאן, זאג מיר האסטו אמאל ארום געפעצלט מיט בחורים? איז ער געווארן רויט אין פנים, ער האט שוין נישט גענפערט, ער איז געשטאנען דארט מיט נאך איינעם, און יענער האט געהערט ווי איך פרעג אים, דאס איז א חבר פון אמעריקע? אה, ער האט זיך נסוגי אחור, ער האט זיך צוריק געצויגן צום אחור, איך האב שוין געזעהן. ער וויל מיר מסביר זיין אז איך זאל שוין אויפהערן, ער זאגט מיר אפאר מאל, הער שוין אויף, שוין, האסט געווינען, האסט געמאכט א גוטן דזשאב, הער אויף. געלט. זאג איך אים דו ווייסט פארוואס איך זאל אויפהערן? ווייל ביז ווילאנג איך וועל האבן מיין האטליין קענסטו נישט מאכן פרנסה, ווייל די בחורים ווייסן טאמער דו ביסט נישט לייסענסד רוף די פאליס, דו טארסט נישט אויפנעמען מענטשן. דו האסט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג, זאג איך, די פראבלעם האט סאטמאר געהאט מיט מיר מיט אסאך יארן צוריק, און ברוך השם כ'האב זיי געוויזן אז איך פייף אויף זיי, זיי פלעגן מיך אפקאלן סאטמאר איז גרויס, סאטמאר איז שטארק, ר' יצחק פריד האט באקומען מעסעדזשעס פון דעם שייגעץ משה טעראריסט פרידמאן, סאטמאר קען, קען, זאג איך אים זיי קענען גארנישט, זיי קענען נאר ווען יענער ווערט שוואך, אבער טאמער יענער האלט זיך קענען זיי גארנישט, זיי האבן נאך נישט געווינען קיינעם, זיי האבן נישט געווינען נישט די לעבאוויטשער מלחמה, נישט די מלחמה קעגן עניבאדי, זיי האבן קיינמאל נישט געווינען קיין מלחמה, און אפילו נישט די מלחמה קעגן ציוניזמוס האבן זיי אויך נישט געווינען, און דו ווייסט פארוואס? זיי וואלטן געקענט געווינען, דער רבי איז געווען א הייליגער איד, נאר ס'איז דא דא איין ריעל סיריעס פראבלעם. די שקצים האבן גענומען געלט פון בנק לאומי און זיי האבן אונטערגעשריבן אז ביז ווילאנג דער חוב איז נישט באצאלט קען מען נישט גיין קיין פראטעסט. און למעשה די בנק לאומי ברויך נישט דעם חוב, ס'האט זיך זיי געלוינט צו קויפן סאטמאר פאר פינף מיליאן דאלער און ס'איז נישט געווען קיין פראטעסט די גאנצע צייט. ס'איז געווען עפעס א פראטעסט? קעגן די גיוס בנות, קעגן דעם, קעגן דעם, קעגן די מדינה, ווי דער וואוידיסלאווער רב פלעגט אלץ ארויסזאגן, אונז פראטעסטיר מיר נישט נאר קעגן די עוולה, פראטעסטיר מיר אויפן גאנצן עקזיסטענץ פון מדינת ישראל, דאס קיינער זאגט עס נישט, סאטמאר טרויט זיך עס נישט צו טון, ס'איז אפאר משוגעים נטורי קרתא, די דארט נטרונא וויאזוי זיי. באט נארמאל פיפל אר נאט אינוואלווד ענימאר, זיי האבן נישט זיי האבן געזעהן אז די שקצים קען מען קויפן פאר געלט אז דער אל היער פאר מאני, זאגן זיי ליסן מאני האבן מיר אונז גענוג, אונז האבן מיר לא יחרץ פאר אראבער אונז האבן מיר לא יחרץ פאר אידן, סא דאס איז ווי אונז האלט מיר יעצט. יעצט בקיצור דער אינגערמאן טרייט מיר מסביר זיין איך זאל שוין אויפהערן, ווען איך האב מיט אים גענדיגט האט ער שוין נישט געוואלט קוקן מיין וועג, פארשטייסט וואס זיי טוען? כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, ס'דרייען זיך ארום אינגעלייט מיט שלום בית, זיי קענען נישט, זיי פארשטייען נישט, זיי האבן נישט ארויס נישט די מאן און נישט די פרוי. ס'איז געקומען אמאל א איד ביי א חתונה, ער האט געוואלט אריינגיין צו די חתונה, און מ'האט דארט נישט אריינגעלאזט נאר וועם מ'האט איינגעלאדן. ס'איז געווען א שומר ביי די טיר, פרעגט מען אים, פון וועלכע זייט זענט איר, פון דעם חתן'ס צו פון די כלה'ס? זאגט ער, כ'בין נישט פון חתן און נישט פון די כלה. פרעגט מען אים, וואס זוכט איר דא ביי די חתונה? זאגט ער, איך בין פון די שניצל, פון די שניצל זייט, איך הער מ'געט דא גוטע שניצל און איך וויל עסן. פארשטייסט? ווער ס'צאלט דאס געלט, צו דעם גייט מען. דאס איז היינט דאס אידישקייט, און וועגן דעם קען מען נישט צוקומען צו קיין תוכן אויך נישט. זלמן לייב פיליפ דער שייגעץ האט א זון א נואף וואס האט אפגעטרענט א האלבע שטאט. ס'איז געווארן אן איידעם א שיניעווער'ס אן איידעם ער איז געווען אין מאנסי, און דאס ווייבל האט געשריגן ביי די דין תורה ער קומט נישט צו מיר ער קוקט נישט אויף מיר. ער פלעגט זיך ווייקן א גאנצן פרייטאג נאכמיטאג אין שיניעווער מקווה אזוי רציפן. און כאפן קינדער, ער האט נישט געברויכט קיין פרוי, ער האט געברויכט א זכר, א בחור א זכר, און ס'איז געווען א דין תורה וועגן באצאלן אלימאני, ווייל מען דארף דאך באצאלן די קינדער אויסצוהאלטן, האט די התאחדות הרבנים גע'פסק'נט מען זאל געבן דריי טויזנט דאלער א חודש, איר ווייסט וואסארא הון רב דאס איז? האט זיך זלמן לייב גענומען שרייען דאס איז א פאלטשער בית דין, האבן זיי געזאגט זיין קידושין איז אויך געווען פאלטש, אז ער רעדט נאך א ווארט גייט זי ארויס אן א גט. געזאגט, א מאן וואס איז ביזי מיט זכרים, פוי! און דאס איז זלמן לייב פילעפ, און איינמאל האט מען אים געבעטן ער זאל אונטער שרייבן עפעס א בריוו, זאגט ער מיט התאחדות שרייב איך נישט אונטער, זיי זענען פאלשע רבנים, זיי האבן צוגעפסקנט דרײַ טויזנט דאלער אלעמאני, דו שייגעץ דו, מען האט איר געקויפט א הויז פאר פֿינף זעקס הונדערט טויזנט דאלער, וועלכע אינגערמאן קען זיך דאס עפארדן, אפילו א ביזנעס מאן, און ס'איז קעש געלט, וויפיל נאך ווילסטו אביוזן כלל ישראל, דו האסט געדארפט אויף מיר אונטער שרייבן, איך גיי אין די גאס איך זעה אים אמאל, וויל איך צוגיין איך וויל אים פרעגן מה היכן דנתני און כ'האב אים אויך געוואלט דעליווערן, אז איך לייג דיך צוריק אין חדר מיטן ווארט אדרבה לויפט ער אריבער אויף די אנדערע זייט זאג איך נאכלויפן וועל איך דיר נישט איך קען דיר נאכשרייען אויף מיין האטליין איך גיי דיר נישט נאכלויפן דו חזיר וואס דו ביסט. ווען מען האט איינגענומען די כותל מערבי זענען געהארגעט געווארן הונדערט און זעכציק סאלדאטן ווייל ס'איז געווען די ענגלישע האבן אויסגעלערנט די אראבער גוט צו צילן זיי זענען געווען צלפים האבן זיי געהייסן זיי האבן געקענט אזוי צילן זיי האבן געקענט אריינשיסן צווישן די צוויי אויגן. אין די נאז אריין, און זענען געשטאנען אויפן מקום המקדש, און מען טאר דאך נישט באמבעדירן א הייליג פלאץ, כ'מיין אפילו נישט נאר א אידישע, א גויאישע וואס זיי רופן הייליג, האט מען פארלוירן הונדערט און זעכציק סאלדאטן פאר די כותל מערבי אליינס, פארשטייסט? זלמן לייב פיליפ דו חזיר דו ביסט אזא צלף, דו האסט אריינגעצילט פונקטליך אין תחת, אינמיטן אין לאך. האסטו אריינגעצילט פאר דיין שוואגער וואס איז שפעטער געווארן דיין שוואגער טייטלבוים, דו האסט געוויסט אריינצילן אין לאך אריין, ס'איז געווען טונקל און דו האסט געקענט צילן, דו חזיר דו מנוול דו, און דו האסט געזאפן רבי יונה איז אויך געווען א חזיר דיין טאטע, און דיין זיידע וואס איז געגאנגען נאך געלט פאר בנות ירושלים איז אויך געווען א חזיר, מען פלעגט זאגן מען לאזט אים נישט אריין אין שטוב, חזקאל שאמעס האט מיר געזאגט ער פלעגט האבן א פארקינסאנס ווען ער פלעגט גיין אין די מקווה און ער האט געזען א יונגל האט זיך אים די הענט אנגעהויבן צו ציטערן ביז צום יונגל'ס ערבה. וואס איז דאס א משפחה פון מנוולים. פוי! אודווארי רב האט מיר געזאגט מיט יארן צוריק ער דאוונט פאר זיין טאטן פארן עמוד און ער קען נישט ארויסקלאפן פון קאפ די מיסע בילד וואס ער פלעגט אלץ זעהן ווי רבי יונה'ס זוהן האט אראפגעצויגן די בחורים, יונגלעך נאך געווען, אראפגעצויגן די הויזן און יעדער האט געמוזט שפייען אויף יענעמ'ס ערבה. פוי דאס איז חזירים. כ'ווייס נישט פון ווי דער איד קומט. פון א היימישע שטוב איז ער זיכער נישט געקומען. פוי! סאו איינער האט באקומען געלט ער זאל זעהן אז די מאן זייט זאל זיין גערעכט, איינער האט באקומען געלט די פרוי זייט, און אין אמת וואלט מען געקענט דאס אלעס סעטלן זייער שיין, דאס איז ליידער אונזער בראך, סאו לאמיר נישט ווער ס'טוט, און ווער ס'טוט איז אזא מילוואקיער אייניקל. איך וואלט פרעגן, איך טרינק נישט די אלע שארפע משקאות, איך טרינק נישט קיין ביר אויך נישט, אבער לאמיר זאגן איך וואלט ווען געטרינקען מילוואקי דעט, דעט דזשאוק, ס'איז דא א סעיאינג, דעט. מילערס היי לייף, די ביר דעט מעיד מילוואקי פעימאס. זאג מיר, ווען איך זאל טרינקען מילערס היי לייף, וואלט איך אויך געקענט פארשטיין צו געבן בחורים טאבלעטן און נישט צו געבן טאבלעטן? יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב גערעדט וועגן די גערע אז זיי וואוינען נאר איך ווייס עה מיט, זיי קומען פארשטינקען צום פרוי אריין אין בעט און זיי וואוינען נאר איך ווייס ווען דער קאמאנדא זאגט מען זאל וואוינען. גראדע דער קאמאנדא קען ליגן אויף זיין ווייב און זאגן וואס צו טון, ס'איז א ליצנות די גאנצע זאך. האב איך אנגעקאלט עטליכע ווייבער און געזאגט דו ווייסט אונזער צינג הענגט אזוי ווי א דאגי, א דאגי ווען ער האט נישט אפאר טעג צו עסן לויפט ארום זוכן, אונזער צינג הענגט ווי א דאגי, וואס פאר א מין אידיש לעבן איז דאס? זיי האבן זיך אויפגעקאכט, איך וואלט געוואלט אריינגיין צום גערער רעבן, ער מיינט טאקע ער לאזט נישט איבער גארנישט נאר אפאר הונדערט ביליאן דאלער וואס ער האט געמאכט, און דאס איז אויך געווען אלץ פויליש געלט, מען האט מיטגעגעבן פארן גערער רעבן געלט ער זאל קענען דא קויפן, און גאנץ פוילן איז אויסגעהארגעט געווארן. סאו בעיסיקלי דאס פון אלע די געלטער דארף מען מאכן צרכי ציבור, מיט די גאנצע טובה, מען האט געבויעט א שטעטל דא און א שטעטל דארט, און מען האט אויסגעשנארט ביין עולם געלט, וויי ס'איז באלאוני אלעס, עניוועי מען מוז טשענדזשען דעם סיסטעם, און איך וויל אנזאגן אלע גערע בחורים, איך ווייס מען געט ענק מעדיקעישאן, איך ווייס ביי אונז איז געווען איינער וואס האט אויך געשפילט אז ער איז א סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, ער הייסט יוסף דוד קרויס ער האט אויך געגעבן פילן, יעצט איז ער געלאפן. צו א העלט פוד סטאר זאגן איך האב געקויפט די רויטע פילן וואס נחום ראזענבערג רעדט דאס איז נאר העלט פוד ס'איז א שווארץ יאר האסטו זיי צו געבן העלט פוד וואטס גאוינג אן וויט יו און גער געט נאך פילן הערטס אויף מיט די פילן די פילן איז נישט ווערט גארנישט די פילן מאכן זאל צו הארגענען ענקער סייקל פון די פאבריקעישן פון די זומען סאו איך האב גארנישט אז עטס וועט נישט מוציא זיין זרע מיט די האנט ווייל די פילן צו פארקענען, נאכדעם וועט עטס דארפן וואוינען מיט א פרוי און ברענגען קינדער אויף די וועלט, וועט עטס בלייבן אן עקר און א עקרה, אז מען געט ענק פילן זאלט עטס עס נעמען אין מויל, ווען דער משגיח דרייט זיך אויס, שפיי עס אויס. כ'האב געארבעט אמאל ביי א באלעבאס, ער איז טויט קראנק, אבער נישט סתם נאר חרוב קראנק, צוקער, דייעביטיס, איך ווייס, עה, הארץ, פארשטאפט וואלוו, וואס דו ווילסט האט ער געהאט. ער פלעגט גיין צום דאקטער יעדע וואך, און דער דאקטער האט אים געגעבן זיבעצן פילן, ער פלעגט אריין קומען אין אפיס, ער פלעגט מיר עס געבן, גיי פלאש עס אראפ אין טוילעט. שוין, אזוי האט עס אנגעהאלטן צען יאר. איין טאג קומט ער צום דאקטער און ער האט עפעס געזאגט, ער האט שוין נאך א קראנקייט, זאגט אים דער דאקטער, פון די זיבעצן גיי איך דיר צולייגן נאך דריי פילן, דאס וועסטו נעמען אינדערפרי און דאס ביינאכט. זאגט ער, ניין דאקטער איך וויל שוין נישט אזויפיל פילן, זאגט ער, זעסט דאך אין זכות פון די פילן לעבסטו, ווען נישט די פילן וואלסט דאך געשטארבן, זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב אן ארבייטער וואס ער הייסט ראזענבערג, ער ווארפט עס יעדע וואך אריין אין טוילעט און פלאשט עס אראפ, זאגט אים דער דאקטער, יעצט כאפ איך שוין פארוואס דו לעבסט אזוי לאנג, האהאהאהא, ווייל דו נעמסט נישט די פילן, דער פון מילוואקי זאגט מיר אויך אז ווען ער גייט און ער רעדט מיט די דאקטוירים, זאגט ער, דעם גיב נישט אזעלכע שטארקע ליטיום, דעם גיב. שוואכער און דעם גיב נישט פראזעק אזוי שטארק נישט אזוי שטארק זאגט ער און דער דאקטער פאלגט מיך זאגט ער זיכער פאלגט ער דיך ווען דער בחור איז קלוג שפייט ער עס אויס פאר ער נעמט עס אריין ס'איז נאר געמאכט אז דאקטוירים זאלן פרעקטיסן אויף דיר דעטס אלל איטס גוד פאר א מענטש דארף זיך קענען שטארקן די מינוט א מענטש קען זיך נישט שטארקן דעמאלטס פעלט אים אין בטחון און אין אמונת השם אז דער אייבישטער פירט אלעס. וואס איז געווען פאר ס'איז געווען די אלע משוגענע פילן? וואס איז געווען פארדעם? האט יעדער געשפרינגען פון דאך? מ'האב מיר ווייניגער רציחות וואס מ'האט זיך אליינס געהארגעט דעמאלטס ווי מ'האב מיר היינט? נו לאמיר גיין צו שטאט. ווען דעם גערע ישיבה איז איינגעשטעלט אז מ'געט פילן וואלט עטס עס נישט נעמען. עטס וועטס נישט אזויפיל געדעמעדזשט ווערן אז עטס וועטס חלילה נכשל ווערן אמאל מיט א קרי ווי עטס וועטס נעבעך געדעמעדזשט ווערן אז עטס וועטס ענק הארגענען דעם ריפרעדאקטיוו סיסטעם. דעטס די ווארסט אוו די ווארסט, ענד דעטס נאט די וועי טו דא איט. יעצט דער אמת איז, דער אלטער גערער רבי דער בית ישראל האט זייער אבאכט געגעבן אויף קדושה מיט אלעם, באט למעשה איך וואלט געוואלט זעהן ווי די ווען דער אלטער גערער רבי האט די פריעריגע גערער רבי האט געזאגט אז מען זאל געבן פילן פאר בחורים, דעט קאמס, ס'דא אזעלכע משוגענע חברה, אזוי ווי דא איז דא אין גער איז דא דער גרויסער מאיר, און אנדערע אזאלעכע, און זיי פארדרייען דעם רעבען דעם קאפ, און ער איז א מולטי ביליאנער און קאדנט גיוו א פלייאינג הוט, ס'קען טאקע זיין אזוי, ער געט יעדן זיין שטעלע ממש ווי מען זאגט פול פול פארס, יענער קען טוהן וואס ער וויל, ווען דעם הויפט פון די משמרת הצניעות זאל בייפאלן אז אלע גערע בחורים זאלן איך ווייס דארפן גיין מיט א פאטשיילע אויפן קאפ, וועט עס אויך אזוי זיין, ענד דעטס אלל ראנג, ס'נישט דא קיינער ווער ס'קוקט אים נאך. נישט דא קיינער וואס קוקט קיינעם נאך, מ'האט ביז איצט אויך נישט נאכגעקוקט משמרת הצניעות. איך האב קלארע אינפארמעישאן פון איינע פון די הויפט פון משמרת הצניעות וואס האט בועל געווען א מיידל ער פלעגט זי אויפפיקן יעדן טאג אין די ברוקלין נעווי יארד און ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט א בעילה און זי איז געלאפן צו משמרת הצניעות און מיט דעם פון משמרת הצניעות האט קיינער נישט געוואלט אנהייבן איז זי געבליבן א בעולה אן בועל נעבעך קיינער האט נישט נאכגעקוקט קיינעם. דאס איז געווען דא דער אומגליק, און איך האב געזאגט איים גאנע סטאפ דיס, איטס גאנע סטאפ. געווען אזאלכע הארדליינערס געזעסן דארטן און געטוהן וואס זיי האבן געוואלט, און שפעטער איז געגאנגען איינער פון משמרת הצניעות האט מיך אפגעקאלט אז דו הארגעסט די יוגענד די יוגענד, זאג איך אים זאג מיר דו ווייסט די מעשה מיט דעם מיידל, זאגט ער יא, זאג איך אים נו פארוואס האט ער נישט געהארגעט די יוגענד, פארוואס בין נאר איך הארגעט די יוגענד, זאגט ער ביסט גערעכט מיט אים קען מען נישט ער איז א גבר אלים, זאג איך אים לאמיך דיר זאגן. אויב דו מיינסט אז יענער איז א גבר אלים קענסטו נאכנישט נחום ראזענבערג, דו ווייסט איך האב נאך א טייטל אויכעט, דער משוגענער, איך לאך פון יעדן, און ממילא עסטו זעהן וואס איך קען, היינט זיבן יאר שפעטער זאגט ער יא יעצט זעה איך טאקע וואס דו קענסט, און ער איז צופרידן, יעדער פון משמרת הצניעות זאגט עס האט געמוזט אונטערגיין. סאו אונז האמער די מילוואקיערס אן אייניקל, די מאמעס צד איז א מילוואקיער, פארשטייסטו, קומט אריין די. איט קיקס אין, די צד האם קיקס אין אז ער קען מעדיקעישאן. אזא פנים טראג מען. איז אזוי, נאכאמאל רבותי, צו יעדע זאך גייט צו א דאקטער, און ווען ס'קומט אז מ'דארף זיך פארגלייכן בין איש לאשתו, זאלט איר נעמען א לויער ארביטרעישאן. ארביטרעישאן? ארביטרעישאן מיינט די לויער ארבעט אויף ביידע צדדים, און ער טרייט אביסל אזוי און אביסל אזוי, ווייל דערויף טשארדזשט ער פינף מאל וויפיל די לויער, און ער קען עס נישט מאכן אז דו מוזט עס האלטן אויך נישט. וואס געשעט נאכדעם? דו לאכסט דיך אויס? קען ער דאך גארנישט טון די רב. אבער די לויער? דאס איז געהעריג א ליגעל דאקומענט. איך האב שוין געפירט ארביטרעישענס אין די צענליגער קעיסעס. איינער האט אמאל נישט געוואלט איינהאלטן האב איך אים געזאגט ליסטען יו גאו טו דזשעיל. ער האט זיך נאכגעפרעגט אז ס'טאקע ריכטיג. ווייל א ליגעל ארביטרעיטער האט א כח ווי א, נישט נאר ווי א בית דין, ווי א דזשאדזש. און גייטס צו די רייט פארט מ'נעמט אזא שמואל פריד א אנגעשוואלענע חיה אויסגעזאקלט מענטשן פאר גארנישט מיט לגיונות מיט. אלע מינע שייגעץ שטיק און נאך אזאלעכע אלע די זעלבע גראס, קיצור ווען מען נעמט א טוען קוקט מען וועלעכן גרעסערן שייגעץ מען נעמט און געווענטליך ארבעטן זיי אינאיינעם אז זיי ווערן געוואויר פון אים די סודות און זיי שערן אינאיינעם, בקיצור דעי סקרו יו אן באוט סיידס און דו בלייבסט באצאלן די געלט און האסט געקענט מאכן א בעסערן סעטלמענט אן דעם. דאס איז געווארן היינט פון כלל ישראל יו קענט טראסט עניבאדי. ס'איז געווען דא א ראש ישיבה א פרינציפעל פאר מיידלעך מייזעלס ווער ארבעט דארט? שמואל פריד'ס טא. טאכטער, און זי האט איהם געבעקט, און איצט האבן מיר איהר געזאגט, דו מוזסט עפעס וויסן, דו וועסט גיין אינאיינעם מיט מייזעלס און דזשעיל איף הי דאזענט וואלק אוט, און ער האט געמוזט ארויסגיין, שוין. יעצט כ'בין געזעסן דא, איז געווען אן אסיפה פון אסאך מענטשן וואס זיי פיהרן מקוואות, מיט בלניות פרויען וואס זיי פיהרן מקוואות, און מ'האט זיך דורכגערעדט וואס מ'טוט וועגן די אלע קראנקהייטן, און האבן זיי געזאגט אזוי, נארמאל בעטן זיי יעדע פרוי אז אויב זי האט א פראבלעם זאל זי מודיע זיין פאר די בלנית, ס'איז אפילו דא סיינס לעצ. לעצטנס אין אלע זייערע מקוואות, כ'האב גענומען קאפי פיקטשערס דערפון און כ'האב עס אריינגעשיקט, למעשה איז דא אסאך פרויען וואס האבן זייער אסאך מינע קראנקהייטן עקזימע מיט אנדערע זאכן, ס'איז זייער שעדליך, איז וואס זיי טוען איז זיי לאזן די פרוי אז זאל גיין די לעצטע, מיט אנדערע ווערטער מען זאגט איר אן לכתחילה דו האסט א פראבלעם, מאך זיכער אז דו קומסט דעמאלטס און דעמאלטס, און דעמאלטס גייט שוין קיינער נישט מער אריין, נאכדעם טוט זיך דאס וואסער פילטערן די גאנצע נאכט, און ממילא איז עס נישט שעדליך, דאס איז איין וועג ווי אזוי זיי טוען עס. אדער האט מען עקסטערע מקווה, און אויב ס'איז דא א פרוי, אויב ס'איז דא גענוג מקווה'ס, און ס'איז דא א פרוי וואס זי איז, ווי מ'זאגט, זי האט געוויסע פראבלעמס, לאזט מען איר גיין דארט, און אזוי ווי איך טענה, די קלינסטע זאך איז סיטי וואדער, זיי טשענדזשען די וואסער, מען טוט דאך אזויפיל, עטס האטס נישט קיין השגה מקרב צו זיין אידישע טעכטער זאלן גיין צו די מקווה, ס'איז דא דא א פרוי וואס איר מאן לאזט איר נישט גיין אין מקווה, שטעל דיר פאר ס'איז א פרייער, א חילוני, און ער וויל נישט אז די קינדער זאלן זיין פרומע, ווייל ער שעמט זיך. און שטעל דיר פאר ווי מען האלט, זי גייט יעדן חודש אין מקווה, זי טוט זיך אן אזאלכע הויזן, דינע הויזן, וואס מיט דעם גייט זי דזשאגינג, און זי דזשאגט אריין אין די מקווה, און זי טוט זיך איבער נאכדעם צוריק מיט די זעלבע דזשאגינג הויזן, דער מאן ווייסט אפילו נישט אז זי גייט אין מקווה, זי האט דריי קינדער וואס מיט אלע איז זי געגאנגען אין מקווה. אבער מען רעדט דא פון פרייע, מען רעדט דא נישט פון מענטשן פון אונזער גאטונג, כ'דערצייל עס נאר סתם מען זאל וויסן ווי ווייט מען. טוט פאר די אלע חברה אז יעדער איינער זאל קענען מקיים זיין טהרה, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן וואסערע עפערט און וואסערע כח מען לייגט אריין. יעצט למשל, ס'איז אזוי יעצט צוויי פארטאגס און איך דארף שוין ארויס פארן צום עירפארט, אין גאנץ ארץ ישראל איז נישט דא א סטאר וואס איז אפן ביינאכט, ס'איז קאפ. דא, אין די מיר'ע ישיבה געגנט זענען אפן געהעריג א פליישיגע רעסטאראנט און ס'איז אפן. נחמה בעיקערי, און ס'איז דא וואס ער פארקויפט זיסע זאכן קעגן איבער, די אלע זאכן זענען אפן אזוי ווי בעוד היום גדול, נאך א גאנצער טאג, דזשעי טו פיצא איז אפן, פארשטייסט די חוצפה פון די משמרת הצניעות, אזאלכע רשעים, די וואס זיי צאלן פאר זיי געלט מעגן זיין אפן. ווער ס'צאלט זיי נישט קיין געלט, דעם האבן זיי צוגעמאכט פארוואס? וועגן צניעות. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן. אז מ'קוקט זיך אום וואס דא גייט פאר, וואו, דא האסטו, קוק, א מיידל, א מיידל זעט אויס צו זיין אפשר, כ'ווייס, איין און צוואנציג יאר, א בלאנדע מיט אראפגעלאזטע האר, דאס אלעס מעג מען, דאס איז אין נחמה בעקערי. שוין, יעצט איז צוויי דרייסיג אינדערפרי, גיי איך דא אריין, זאגט ער מיר יעצט אז ער איז צוגעשפארט, אבער עס זיצן דא יונגלעך און מיידלעך. דעטס בעלאוני וואטס גאוינג אן. איינער זיצט דא אויף די פלאר און דא דיין נערוון קראנקער רייכערט אזא ווייסט די אראבישע פיפקעס מיט די לאנגע שלויכן, א נארגילא. נאכדעם איז דא די צוויי יונגלעך וואס זעהן אויס צו זיין אפשר ניינצן יאר אלט, פארשטייסט? עס איז געווארן, מען זעהט דא, מען קען דערקענען דעם חילוק צווישן יעדע דזשענערעישן, למשל די דזשענערעישן פון פאר פינף יאר צוריק גייען מיט אראפגעפליקטע בערד, די דזשענערעישן מיט די לעצטע צוויי יאר גייען שוין מיט גרויסע טשופעס, נישט נישט נאר אראפגענומען די בארד נאר גרויסע טשופעס. איז אנבעליוועבל און קיינעם אינטערעסירט גארנישט און אז דו האסט א פראבלעם איז דא חברה וואס פאר צוויי טויזענט דאלער א חודש גייען זיי דיר טרייען צו העלפן און ס'איז אויך דא צוויי סטארס דא זיי פארקויפן גודי גודי זיסע זאכן זענען געהעריג אפן לילה כיום יאיר נאר דרייט זיך איינער מיט א קרחת מיט אן אויסגעפליקטן קאפ און א חסידישער אפגעפארענער ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס דא טוט זיך כ'האב ענק שוין געזאגט כ'האב געהערט זאגן וואס דא איז געווען. יום טוב און אויך חול המועד, ס'איז געווען דא ממש לאווערס לעין, מ'האט זיך אריין געבאמפט, מ'האט נישט געקענט דורך גיין אן דעם זאלסט אריין באמפן אין אפאר מענטשן, האסטו דא איז דא נאך ביס ביס, ס'איז אויכעט אזא א בני תורה'דיגע רעסטעראנט איז עס, ביס ביס. יא, ס'איז גוטע צרות. אונז זעמער אזוי אויף צרות אז אונז פארליר מיר די גאנצע יוגנט. אבער אונז האמער איין פראבלעם, דער אינטערנעט. ווען אונז קעמער עוקר זיין דעם אינטערנעט, זאלט איר וויסן, אז ס'קומט משיח. האט אמאל איינער געזאגט, ער איז ארום געגאנגען טיילן טאביק אין שול. האט מען אים געפרעגט, פארוואס טוסטו דאס? זאגט ער, הער אויס, כ'בין נישט קיין ערליכער איד, דאווענען דאווען כ'נישט, לערנען לערן כ'נישט, אבער כ'האדעווע אידן טאביק. האט אים די רב געזאגט, מען וועט דיר געבן אזא גן עדן ווי א שמעק טאביק, אונז זעמיר ביזי מיט אלע שטותים, מען וועט אונז געבן אזא גן עדן אווי ס'פאסט זיך פאר איינעם וואס שלאגט זיך פאר אן אינטערנעט, פאר א כלי וואס רוב מענטשן האבן עס נישט און די וואס זיי האבן עס איז מסתם דארפן זיי עס האבן און ס'איז קיינער נישט, ס'האט קיינעם נישט קאליע געמאכט נאך לאנג ביפאר אונז האמיר געהאט דעם אינטערנעט. האט מען שוין מטמא געווען יונגלעך און מיידלעך. איך געדענק אמאל האט מען נישט. עס איז געווען א מחיצה צווישען אויף די גאס, דאס איז די גרויסע ברייטע גאס וואס טיילט אפ די אידישע העלפט מיט די אראבישע, איז געווען א גרויסע מחיצה אויב מען איז געפארן שבת, הוי יעדער שבת האט געברענט, אלל אוו א סאדען ס'איז שטיל געווארן און מען פארט אום שבת אין גרויסן דא. וואס איז באמת געשען? די קנאים זענען אלט געווארן? צינד. טעל אס וואט העפענד, אונז וויל מיר וויסן, מען דארף שוין נישט מוחה זיין מער, און ווען נישט זאגטס אויס דעם אמת, זאגטס אז ס'איז אייביג געווען פול אוו בעלאוני, קאם אוט וויט די טרוט. נעבעך ס'איז א אומגליק וואס דא גייט פאר. יעצט לאמיר צוריק קומען צו די מקווה'ס, כ'בין געווען יעצט ביי נאך א מקווה, כ'בין געווען א מיטינג דא, איז געווען עטליכע באלאניות', אינטערעסאנט איז איך פרעג די באלאניות' צו זיי ווייסן אז די עיר פרעשור וואס מ'האט אין די מקווה אז מ'מוז דאס מאכן אפן בשעת טבילה ס'זאל אריין גיין לופט, כ'האב עס אמאל מסביר געווען שוין אויפן האטליין. געבן זיך א רוף אן אלע באלאניות' אינאיינעם, פיר אדער פינף, זאגן זיי אוו קורס, אוודאי ווייסט מיר דאס אונז, בטח! נאכדעם רופט זיך אן איין באלאניות' זאג מיר, דו מיינסט אז דו קומסט דא אויף א פלאץ ווי מען שטעלט אריין מענטשן וואס ווייסן נישט וואס טוט זיך? אונז גיימער דורך א שווערן קורס צו קענען הלכות חציצה, און אויך וויאזוי מען ציילט חמש ימי טומאה און שבעה נקיים, מען זאל וויסן צו די פרוי איז דא פונקטליך ווען זי דארף זיין, און יעדע זאך, די מעקעניקס, פון די מקווה גייען מיר אונז דורך, ווייל טאמער מאכט זיך א פראבלעם און מ'דארף אפקאלן ווייס א מענטש וואס איז א אינסטאלאטער, דער וואס ער מאכט זאל זיין הייס וואסער צו קאלט, ווען די פרויען זענען אין מקווה קען ער שוין נישט קומען דא פיקסן גארנישט, סא אונז ווייס מיר יעדן רערל וואס דא טוט זיך און ער זאגט אונז גיי צו דארט, גיי צו דארט און טו דאס וועט עס ווערן פארראכטן. נאך א מורא'דיגע זאך, ווען ס'איז נישט דא די זאכן, ווען ס'איז דא א קורס פאר א באלאנית, ווער ס'איז אן אלטע קראנקע משוגענע נערוועזע פרוי, און א טאמער זי נאך אן אלמן אויכעט, די כאפט מען אן און מ'זאגט דו וועסט זיין א באלאנית, מ'זאגט איר נישט וואס דאס איז, זי ווייסט נישט צו זי דארף כאפן פיש אין די מקווה, און וואס זי דארף וואטשן אויף די פרויען, זי ווייסט נישט, זי גייען דורך אסאך מאל יארן און זיי הייבן נישט אן צו וויסן וואס טוט זיך מיט זיך. און ווי מער משוגע די פרוי איז אלס א בעסערן דזשאב קריגט זי, איך האב שוין ארויסגעווארפן אפאר באלאניות. זיי זענען געווען אזאלכע נערוועזע משוגעים און געשריגן אויף די פרויען פאר גארנישט, וואס האט איר די פרוי געטון? דא קענסטו אביסל זעהן אז ס'איז אן עם חכם ונבון, ס'איז נישט סתם מען נעמט יעדן פאר א באלאנית, פאר יעדע פראפעשענעל דזשאב לערנט מען דאך אויס. עניוועי, איך בין דא יעצט אין א מקווה, אביסל א עלטערע מקווה, ס'איז אין א שטאט ווי ס'וואוינען מסתם דריי פיר הונדערט טויזענט מענטשן, ס'איז אבער דא אזא מינימום פרויען וואס זיי גייען אין מקווה אז ס'אפילו נישט דא קיין מנין פרויען א וואך וואס זאל נוצן א מקווה, נעבעך. קיצור, מ'איז געגאנגען מ'האט אנגעהויבן צו מאכן שיפוצים, שיפוצים הייסט מ'האט עס אויפגעפיקסט אביסל, ס'האבן אנגעהויבן צו קומען מער מענטשן, כ'מיין מער פרויען האבן אנגעהויבן צו נוצן עס, נאכדעם האבן זיי געמאכט א כלה שטוב, א כלה שטוב מיינט אז ווען א כלה גייט אין די מקווה די ערשטע מאל קומען מיט די מאמע מיט די שוויגער מיט אלע שבעה רועים די וואס זיי קוקן אויף איר, איך מיין זיי האבן אבאכט געגעבן אויף איר מיט די טיטשער מיט אלעם, יעדער גייט מיט אין די מקווה מיט די כלה, קוים גייט די כלה אלעס צו ווען זי ווערט ווען זי מ'זאגט איר טהורה דעמאלטס גייט יעדער אריין אין די זעלבע מקווה, ביי זיי מיינט עס גרויסע סגולות ווער ס'גייט אין די זעלבע מקווה ווי א כלה געגאנגען, און ס'איז אויכעט די פרייד ווייל דעמאלטס ווייזט מען ארויס אז די כלה איז א בתולה, ס'שטייט אין חומש ופרשו את השמלה מ'שפרייט אויס די קלייד, טאטע זאגט אז וואס זאגסטו אז מיין טאכטער נישט געווען קיין בתולה דא האסטו די קלייד און וואס איז דאס טייטש איז רש"י זאגט סתם דברים מחוורים כשמלה ער זאגט עס אזוי ווי מען זאגט ס'איז קלאר און דייטליך. די רמב"ן און אנדערע ראשונים האבן א גאנצן אנדערן מהלך, אין יחוד שטוב גייט אריין דער חתן און ער איז בועל די כלה, נישט נאר. ער געט א האג און א קוש און קירוב בשר, ניין ער איז א בועל געהעריג, מען קען דאך נישט בועל זיין אין א יחוד שטוב, לייגט מען אונטער א ווייס ליילעך, און טאמער איז עס א בתולה הייבט דאך אן צו זיין צו רינען בלוט, ווערט דאך עס אינגאנצן רויט, איז אלס ביג פרייד, אלס שטאלצקייט אז א אידישע טאכטער האט זיך אפגעהיטן. ס'איז א ספעשל ברכה אויך, אשר צג אגוז בגן עדן. ספעציעלע ברכה? א אידישע טאכטער האט זיך אפגעהיטן די גאנצע צייט און זי נישט ארומגעלאפן? דאס איז די שענסטע כבוד פאר א אידישע טאכטער און פארן הייליגן באשעפער אז ער האט אזא פאלק. על כל פנים איז דעמאלטס ווען מ'מאכט די ביה, שפרייט מען אויס דעם שמלה, און דער טאטע נעמט עס אהיים ווייל דאס איז זיין שטאלצקייט אז ער האט געהאט א טאכטער וואס איז געווען א בתולה. און נאכדעם טאמער הייבט אן דער אינגערמאן צו טענה'ן לא מצאתי בתולים זאגט מען, העי וועיט א מינוט, ופרשו את השמלה. ס'ארבעט נישט אזוי, ס'איז דא א עדות אז זי איז געווען א בתולה, דאס הייסט ופרשו את השמלה, איז די זעלבע דא אויכעט, ס'איז דא ופרשו את השמלה, די כלה גייט אין די מקווה, יעצט, די גמרא זאגט וויאזוי מ'איז בודק א בתולה, אויף א חבית, ס'איז נישט, כ'וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, דאס איז נישט די איידיע, די עיקר איז, די כלה ווייזט אז זי איז א בתולה און ס'איז ממש. די ישמחו השמים ותגל הארץ איז אנבעליוועבל, און מען מאכט דארט א שטיקל סעודה אויכעט, אזא פארטי, ס'איז ממש ס'איז, און דאס גיבט קוראזש אז יעדע אידישע טאכטער זאל וועלן דורכגיין דעם כבוד, נישט זאל בלייבן פארשעמט, אה, זי איז שוין אן אפענע. שוין, עס האט מען געבויעט דארט א כלה צימער, האט דאס צוגעברענגט נאך טובלות, ס'איז א מורא'דיגע זאך, ווייל די מאמע שטאלצירט אז זי האט געהאלטן טהרה, און זי זאגט. פאר איר קינד זי איז די וועט אויכעט האלטן טהרה עניוועי ס'איז א גרויסע אידישע שטאט און יעצט האלט עס דארטן וואס אז טאמער מ'זאל בויען א שיינע הערליכע מקווה וואלט געווען א מחיה ווייל ס'וואלט נתרבה געווארן טובלות וויאזוי ווייס איך אז זיי האבן געהאט א מקווה ס'האט זוחלין געווען האבן זיי גענוצט עס פאר מענער נישט פאר קיין פרויען איז האבן זיי צוגעבויעט די קליינע פראוויזארישע מקווה'ס נישט פראוויזאריש אבער ס'איז נישט וואס א מקווה דארף זיין אין א אידישע שטאט על כל פנים ס'איז כשר ס'איז פיין. איז נאו פראבלעם וויט איט. יעצט למעשה זיי באדארפן האבן א מיליאן דאלער, יעצט א האלבע מיליאן דאלער געבט די מועצה הדתית, יא זיי געבן, זיי מוזן געבן, ס'איז א געזעץ, א מקווה איז א פאבליק פלאץ, זיי געבן אויך דעם לאנד אויף וואס מען בויעט עס, און די איבריגע דארף די די חברה פון די מועצה, די מענטשן וואס זיי ווילן אז מען זאל עס בויען, זיי דארפן ברענגען די איבריגע, האבן זיי געוואלט איך זאל מיך אונטערנעמען. א סכום, זאג איך הער אויס איך קען מיך נישט אונטערנעמען גארנישט, איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל, איך האב אויסגעגעבן איבער פופציג טויזענט דאלער, האב איך אויסגעגעבן ביז יעצט שוין אלס פאר מקווה'ס, נישט איך האב נישט געקויפט איין פרעזענט פאר קיינעם, דארף מען דאך דאס אין ערגעץ שאפן, קען דאך נישט אויסגעבן אזאלעכע געלטער און איך בין נאך נישט פערטיג, באמת וואלט איך געדארפט דא בלייבן נאך, ווייל ס'דא נאך אסאך מקווה'ס, איך האב אפוינטמענטס. נאר איך מוז אהיים פארן אויכעט ווייל כ'האב אין אמעריקע אויכעט עטליכע מקוואות וואס איך מאך, און חוץ פון דעם וויל איך אביסל אהיים פארן אויכעט, האב איך געזאגט פאר די אלע מקוואות, שטעלטס צאם א ליסטע, און כ'וועל קומען גערן נאכאמאל און מ'וועט אדורך גיין אלעס. סאו ווער ס'איז אינטערעסירט צו געבן געלט לזכר נשמת, אדער סתם אזוי געבן געלט אן א זכר נשמת, קען איך אים קאנעקטן. דא צו די מועצה הדתית פון די שטאט קען איך זאגן א זאך, עס איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן מעקס שרייבער, די חזון איש האט אים געטראפן אמאהל אין די יונגע יאהרן, ער איז געוען אין מאנהעטן אין ריעל עסטעיט, קיצור ער איז געקומען צום חזון איש, פרעגט אים די חזון איש וואס טוט איר פאר פרנסה, זאגט ער רעבע איך האב ריעל עסטעיט רעבע רעבע, ער רעדט צום חזון איש. א איד וואס איז געווען אויסגעטוהן פון די וועלט, דו פארקויפסט דעם ריעל עסטעיט, וואס הייסט ריעל עסטעיט? פערד וואס דו ביסט! זאגט אים דער הייליגער חזון איש, איר כאפט נישט וואס איך רעד צו אייך? פרעגט אים, וואס באשעפטיגט איר זיך ווייל אייער נשמה איז אינגאנצן נאקעט, ס'האט גארנישט? ס'האט אים א ציטער געטאן, וואס הייסט דו זעהסט אז מיין נשמה איז נאקעט? זאגט אים דער חזון איש, יא. פרעגט ער, רעבע וואס זאל איך? טון, איך ווייס וואס דו זאלסט טון, ס'איז דא די ועד הארצי למען טהרת המשפחה, גיי צו זיי אריין און העלף זיי מיט געלט. דער איד איז אריינגעגאנגען צו ועד הארצי און האט אנגעהויבן צו טון, פלעגט זיך אלץ אויפטון, שוין ביי א צווייטע מקווה, ביי די דריטע, ביי די פערטע, ביי די פיפטע, ביי די זעקסטע, למעשה דער איד איז געשטארבן נאך אסאך יאהרן, ער שרייבט, איך האלט איבער אַכט. געהאט הונדערט מקווה'ס, ער איז אליינס א מולטי מיליאנער געווען נאר ער האט צוזאם גענומען פון אלע ידידים, איינמאל ווען ער האט געהאלטן ביי די דרייסיגסטע צו די פערציגסטע מקווה זיי האבן דערציילט פארן חזון איש אז ער טוט און וואטעווער, האט אים דער חזון איש געזאגט שטייט אין חומש וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, דער אייבערשטער האט געזען אלעס וואס ער האט געמאכט, דער מדרש זאגט דעם גיהנום האט ער געזען דעם גן עדן. אלעס האט געפאלן דעם אייבערשטן, זאגט ער פאר דעם איד, מיסטער מעקס שרייבער, אייער גן-עדן האט דער אייבערשטער נאך נישט באשאפן. ניין, וואס איר קענט צושטעלן פערציג מקוואות פאר כלל ישראל, דער אייבערשטער האט עס נאך נישט באשאפן. איר באשאפט עס יעדעס מאל ווען איר בויעט א מקווה, איר באשאפט עס. ס'איז מורא'דיג! זאגט אים דער חזון איש, צו בויען מקווה'ס איז אזוי הויעך אז ס'איז אזא גן עדן אז דער אייבערשטער באשאפט דאס נישט, דו באשאפסט דאס און יעדער איד וואס ער טוט אין דעם באשאפט דאס. על כל פנים, דער מעק שרייבער איז געווען א מולטא מולטא מיליאנער, ער האט איבערגעלאזט א פאנד פאר מקווה'ס אויכעט, ער האט דריי טעכטער, זוהן האט ער נישט געהאט, נאר טעכטער, ער האט איבערגעלאזט א פאנד פון שווערע ווייס נישט וויפיל מיליאנען דאלער, דאס אלעס איז פאר מקווה'ס. א מורא'דיגער מענטש געווען. עניוועי. ער וואוינט אין מאנהעטן. איז רבותי זייט אייך באשאפן אן אייגענעם גן עדן, עץ קענטס מיך אפקאלן, כ'על אייך זאגן פונקטליך ווי די מקווה איז, ווייל ס'איז דא די סאטמארע חיות די רשעים די מקהל, עה געט ער נישט קיין געלט ער איז אין חרם, איך טאטש נישט דאס געלט עניוועי, קיין פעני גייט נישט דורך גיין דורך מיין האנט, ווייל איך ברויך נישט ער זאל זאגן אז אלעס וואס איך פארמאג האב איך געמאכט אויף מקווה, ס'כ'האב קיינמאל פון קיין מענטש נישט גענומען קיין געלט, אויב ס'איז דא דער מענטש וואס ער זאגט איך האב פון אים גענומען געלט, שיקט אים צו מיר און איך וועל אים פון זיין רבנים. איינמאל נישט גענומען רבנים, כ'האב בכלל נישט גענומען, מ'האט פלעגט נאר נעמען ווי וואס ס'איז געווען די עקספענסעס, אבער כ'האב נישט גענומען פון קיין פריוואטע מענטשן קיינמאל אין לעבן, ווער ס'האט געבויעט די ארגענעזעישן די האבן באצאלט די עקספענסעס, אויך נישט אייביג און אויך נאר אז מ'מעכט זיך נישט ווי לערוויא און יעדער איז נאך שולדיג. עניוועי, סאו אז איינער איז אינטערעסירט אין א מקווה לעילוי נשמת, און די ספעשעלטי פון די מקווה איז א מורא'דיגע זאך. ווען מעק שרייבער איז געגאנגען בויען מקוואות האט אים דער חזון איש געזאגט איר זאלט נישט בויען אין קיין גרויסע שטעט, דאס בעט איך אייך. האט ער אנגעהויבן צו לאכן, רבי ס'דאכט זיך איר מיינט צו זאגן איך זאל בויען נאר אין גרויסע שטעט, זאגט ער ניין ניין איך ווייס וואס איך זאג, די גרויסע שטעט וועלן האבן א מקווה, און די גרויסע שטעט וועלן האבן עסקנים, און אין די גרויסע שטעט טוט מען נישט וואוינען אן א מקווה, איר זאלט בויען אין קליינע שטעט, און דאס טוט ועד הארצי, קליינע שטעטעלעך בויען זיי. זיי בויען אסאך מאל אין א קיבוץ, איך האב איך פלעג זיך דא צוהעלפן ווען זיי געבן רבי שאול לעווי, זיי בויען אין אזאלעכע פלעצער וואס זיי ווייסן קלאר אז קיינער וועט עס נישט ניצן, איך בין אמאל געווען אויף א פלאץ און מען האט זיי געזאגט עבודה ארצי, קיינער וועט דא נישט ניצן קיין מקוה, דאס איז פריי, דא יום כיפור ביינאכט זעצט מען זיך צאם און מען זינגט הבה נגילה און מען עסט, ברבים עסט מען חזיר סטעיק, וואס דארפסטו דא א מקוה? אמעריקע, אבער זיי בויען איבעראל וואו ס'אינטערעסירט זיי נישט צו מ'וועט עס יא נוצן צו מ'וועט עס נישט נוצן. ס'האט מיר דערציילט א איד אז דער רבי האט ביי איינעם געבעטן עפעס סאך, כ'ווייס צען טויזנט דאלער, א גרעסערן סכום געלט, ווייל מ'האט אים געזאגט אז אין ראמעניע איז דא עפעס א שטאט, כ'דענק נישט יעצט דעם נאמען, און ס'איז נישט דא קיין מקווה, ס'איז געווען נאך די נאך די קריג, ס'הייסט, אונז זעמער שוין געווען באזעצט דא אין אמעריקע, אבער ס'איז געווען נאך די קריג. שוין, בקיצור, און דער איד זאגט פארן רעבן, רעבע, ס'איז זייער אסאך געלט וואס דער רעבע בעט, און דער רעבע זאל מיר זייער שטארק מוחל זיין, און ער זאל מיר געבן ער זאל מיר קענען דאס איבערטראכטן, זאך וואס ס'פארלאנגט זיך איך זאל עס איבערטראכטן. זאגט דער רעבע, יא, אבער איך וויל וויסן ווי לאנג ס'עט דויערן, ווייל איך וויל נישט זאלסט מיך ציען ווען נישט מוז איך גיין צו אן אנדערן, ווי לאנג ס'עט דויערן זאלסטו מיר זאגן, און די מינוט ווען דו האלטסט אדער ביי יא אדער ביי ניין, קום מיר אריין זאג. זאגט ער פאר אים איך דארף דריי טעג. שוין. בקיצור און דער איד גייט ארום און ער פרעגט זיך נאך דארט אין יענע יענע שטאט אין ראמעניע וויפיל אידן גייען אין מקווה וויפיל אידן שומרי שבת וואוינען דארט בקיצור און מ'האט אים מסביר געווען אז דארטן אפשר איין פרוי וועט אין איר לעבן נוצן יענע מקווה דעטס אלל מער איז נישט דא. שוין קומט צוריק צום רבין ארום צוויי טעג.

קומען צו מיר אלץ רוף, מ'האט מיר מודיע געווען אז ס'איז יא דא א שטאט אן א מקווה, קען איך נישט גיין טון גארנישט ביז ווילאנג ס'עט זיין א מקווה, באמת האב איך געמיינט אז קיינער עט עס קיינמאל נישט נוצן, יעצט דו זאגסט אז דו האסט געהערט אז אפשר איין פרוי אין איר לעבן עט עס נוצן, דאס איז דאך א געווינס, איך האב געמיינט אז קיינער עט עס נישט נוצן, איך בוי נאר ווייל א שטאט מוז האבן א מקווה. קיצור דער איד האט געזען, ווער עס האט געקענט אונזער רעבן האט געוויסט ביי אים איז נישט געווען קיין מאנקי ביזנעס. סאו עניוועי, ער האט געזעהן אז דער רבי איז ווערי סיריעס אבאוט איט, האט ער געזאגט פאר אים, רבי איך געב דיר דאס געלט. דאס האט מיר דער איד אליינס פארציילט. דער איד לעבט שוין נישט היינט, אבער איך ווייס נישט צו עס אינטערעסירט די גאנצע שטאט זאל וויסן דערפון, אבער אזא זאך. סאו רבותי, דא ווי איך זאג וועגן די מקווה, דא די מורא'דיגע געווינס. עטס ווייסט וואס די געווינס איז? דא די פרויען וואס זאלן דא גיין אין מקווה, וואלטן אין אן אנדערע מקווה נישט געגאנגען. יעצט גיימער עס מאכן אזוי שיין, כ'בין שוין געזעסן מיט די פלענס מיט אלעם, כ'וועל נאך מוזן אפאר מאל צוריק קומען, אבער מ'גייט עס מאכן אזוי שיין אז א פרייע פרוי זאל וועלן קומען דא אין מקווה, נישט א פרומע, פרומע איז דא זייער ווייניג פרומע, פרייע זאלן וועלן קומען אין מקווה, דאס איז דער גרעסטער כבוד פארן הייליגן באשעפער אז מ'איז מקרב אידן צו תורה און צו מצוות. מען דערציילט אז דער הייליגער רש"י הקדוש האט געפרעגט אין הימל דעם טאטן פון ר' מעכעלע זלאטשובער רבי איציקל דרוביטשער וואס איז די גאנצע פמליא של מעלה ביזי מיט דעם ר' מעכעלע זלאטשובער וואט עבאוט תורה? איך האב דאך אויך געלערנט תורה זאגט רש"י וואס איז יעדער ביזי? האט אים רבי איציקל דרוביטשער געזאגט ווייל ער איז מקרב און ער מאכט פון מענטשען וואס זענען אוועק פון אידישקייט מאכט ער זיי ערליכע אידן. דאס איז דער גרעסטער כבוד פארן הייליגן באשעפער, מען נעמט רחוקים און זיי ווערן ערליך. עס איז דא דא א מורא'דיגע צוות, א שטארקע קרו, און זיי ארבעטן מורא'דיג מורא'דיג שטארק. די קרו ארבעט אז מען זאל מקרב זיין אידישע טעכטער צום מקווה, מען טוט וואס מען קען, און אונז דארף מען אויך צושטעלן עפעס צו דעם חלק. מען האט שוין אריינגעלייגט גאנץ אסאך געלט אין פלענס, איך האב געזען די פלענס, האב עס אביסל געענדערט, גערעדט וועגן צניעות. שטייט, זיי מאכן דארטן א מענער מקווה מיט א פרויען מקווה, כ'האב זיי מסביר געווען ס'איז דא מענטשן וואס זענען פי פי פיפ פיפל, זיי גייען פיפן, כ'האב זיי מסביר געווען ס'מוז זיין אויף א גאנצן אנדערן אריינגאנג, כ'האב זיי זייער אסאך זאכן מסביר געווען, כ'האב זיי געזאגט אין די שטאט קומט יעדער צו פארן צו די מקווה מיט א קאר, די מקווה איז אביסל ארויס פונעם שטאט, דארף מען מאכן זיכער אז מ'וועט איינהאלטן די גדר פון צניעות. קארס און ווארטן ביי די פארקינג לאט, איך האב זיי אלעס געזאגט, זיי זענען זייער צופרידן געווען, אבער למעשה מען דארף נאך האבן אסאך געלט, ווער ס'איז אינטערעסירט קען מיך רופן, איך וועל דיך קאנעקטן גראד דארטן מיט דעם וואס ער פירט די מועצה דתית, אזוי אז ס'זאל זיין אלעס ליגעל, נישט זיין קיין הענקי פענקי, און אזוי ווייטער. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן ס'איז געווען דער ברוך ראבינאוויטש, ער איז געווען אן איידעם ביי מונקאטשער רב, און ער איז אליין געווען מונקאטשער רב, האט שמואל זאנוויל גאלד אמאל געזאגט, איר ווייסט דער כזית'ל, דער וואס מאכט ארויס גדולים א כזית'ל פארן אייבערשטן, ער האט זיך געשטופט און געשטופט און ס'גייט נישט, זאגט רבונו של עולם א כזית'ל כאטש פאר דיינעטוועגן. יא, זיין זון דער בהמה יחזקאל גאלד האט געהאט א פרייע פעדער אונטערצושרייבן אויף מיר. עניוועי, ער האט אמאל געזאגט, כ'זאג ענק נאך וואס ער האט געזאגט, דעם טעם פארוואס ער איז אזא גרויסע ירא שמים, דער אמת איז כ'האב נישט געוואוסט ער איז געווען א ירא שמים, אבער ער זאגט אז ער איז געווען א ירא שמים. יעצט זאגט ער, ווייל ער איז געווען דער ערשטער בחור וואס יעדן טאג נאכדעם ווען ברוכ'ל ראבינאוויטש האט זיך גע'טובל'ט אין די מקווה פאר'ן דאווענען, ער איז געווען דער ערשטער וואס האט פארכאפט איין ראשון זיך צו טובל'ען גראד נאך אים. סאו זעהט אויס אז מען טובל'ט זיך אין א מקווה איז אויך א חילוק. אויב ברוך ראבינאוויטש האט זיך דארט געטובל'ט און דו טובל'סט דיך דער ערשטער נאך אים, ווערט מען א שמואל זאנוויל גאלד. און אויב א כלה טובל'ט זיך, וואס דאס איז א הייליגע זאך, ווייל זי גייט מקיים זיין פריה ורביה, איז קען זיין אז דאס ברענגט אויך אן אנדערע מין סארט קדושה וואס אונז ווייס מען נאך נישט. אלעס קען זיין מנהגי ישראל, אין דעם וויל איך מיך נישט אריינמישן, ווייל דאס איז אלס הייליגע זאכן. און קען זיין מיט דעם האט ער זוכה געווען אז ר'האט איין זון האט זיך שוין אויסגעטוהן די ווייסע זאקן און איינער שטיצט זיך די בארד, און איין זון האב איך געטראפן פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק אין פלארידע, איך בין געפארן וועגן א מקווה, איך האב פיינט די שטאט פלארידע, האב איך אים געטראפן ווי ער איז געזעסן מיט נאך איינעם אויך פון די סאטמארע חברה, זענען געזעסן ביי א קליין ריווערל דארטן ווי קיינער האט זיי נישט געזען, איך האב זיי געזען פון די בעק און כ'האב נישט געזען, אבער ס'קען זיין זיי האבן זיך געטאטשט אויכעט, זענען נישט די גרעסטע צדיקים ביידע. באט עניוועי, דאס איז נישט יעצט די אישו. לאמיר צוריק קומען צו די כלה מיט די מקווה. שוין, איך בין ברוך השם אויפן וועג אהיים מיט אסאך הבטחות וואס איך האב צוגעזאגט פאר מקווה'ס. דער אייבישטער האט מיך ביז יעצט נישט פארלאזט, ער וועט מיך מערטשעם ווייטער נישט פארלאזן, און ס'איז געווען ברוך השם זייער סוקסעספול. קודם איז עס געווען סוקסעספול, כ'האב געהאט וואו צו דאווענען. שטעל דיר פאר, א מענטש האט שוין נישט געזען קיין שול ניין יאר, איך האלט שוין ביי ניין יאר, אנבעליוועבל. ווען איך בין געקומען אהער האט מען מיר געהייסן איך זאל דאווענען. פארן עמוד, איינס א זייגער פארט ארויס די פליגער בייטאג, גיי איך צו און כ'הייב אן הודו לשם, קעיר יבוש מויז שרייט ענדערש ביסט צעדרייט, יעצט זאגט מען הודו לשם, זאג איך פאר א איד וואס האט שוין נישט געזען א שול ניין יאר איים סטיל דואינג גוד אז איך געדענק נאך הודו, אבער ברוך השם ס'איז געווען זייער א ווארעם דאווענעכץ. די צפת'ער ווענט, די רעדן צו דיר, אלטע שולן, ס'איז דא א גרויסער. מוסר ספר ביי אידן מנורת המאור האט געמאכט דער רבי יצחק אבוהב, ער איז קיינמאל אין ארץ ישראל נישט געווען, אבער מען האט געמאכט א שול אויף זיין נאמען ווייל ער איז געווען א גרויסער צדיק, כ'מיין ס'איז דא עפעס א ספר תורה וואס מען זאגט ווער ס'איז עולה ראש השנה אין די ספר תורה ווערט נישט ניזוק די יאר מיט זאכן, ס'איז עפעס א מורא'דיגע ספר תורה, און אזוי איז דא דא אסאך שיינע זאכן דעם אר"י הקדוש'ס בית מדרש, ס'איז דא דעם אווריטשער'ס. ער האט געזאגט ווער ס'וועט זיין אין זיין שול וועט נישט ניזוק ווערן פון די וואס די ערד האט געציטערט, ס'איז געווען דא אסאך ערד ציטערנישן, און ער האט געבעטן אידן פון חוץ לארץ זאלן זיך ווידער דא באזעצן כאטשיג ס'איז געהארגעט געווארן אסאך מענטשן, האט מען אים געפרעגט וואס איז די חשבון? האט ער געזאגט איך זאג ענק צו עס וועט נישט זיין מער קיין ערד ציטערניש, און פון דעמאלטס ביז יעצט, שוין למעשה באלד צוויי הונדערט יאר, נאכנישט געווען קיין ערד ציטערניש אין צפת, מ'האט שיין צוריק געבויעט צפת. ס'איז אזעלכע אלטע הייזער, אסאך מאל פרעג איך די אידן ס'איז טאקע געווען אן ערדציטערניש? קען זיין ס'איז צוזאמגעפאלן ווייל ס'איז אויף א שפיץ בארג און ס'איז אלט, זאגן זיי ניין ס'געווען ביטערליכע ערדציטערנישן, כפנים זיין שול איז א מורא'דיגע סעמפל מ'האט עס צוריק געבויעט, אזוי שיין מ'דאוונט אין די אלטע שולן, כ'האב אן אייניקל וואס ער הייסט נאך אים, כ'האב א איידעם וואס האט א נאמען געגעבן נאך אים. ער האט געהייסן דער בת עין, טאשער רבי איז געווען פארקאכט אין אים, ווען מען האט גערעדט פון אים האט ער האט ער אויפגעשטאנען תחיית המתים, ווען איינער וויל אויסטרייען תחיית המתים זאל ער נעמען דעם ספר בת עין און עס ארויפלייגן אויפן טאשער רבינ'ס ציון, ער וועט זען ווי ער קומט ארויס און ער זעצט זיך זאגן אין דעם בת עין, ס'איז מורא'דיג, עניוועי, ס'איז געווען מורא'דיג שיין, ס'איז געווען זייער הארציג, אבער יעצט דארף מען צוריקגיין צו די ריעל ווארלד. יעצט אויב דער עולם זעט אז מען ווארפט ענק ארויס פון די ישיבות און פון די חדרים, מאכטס עטס נישט נאריש, גייטס אלע אריין מיט איין מאל צו די באורד אוו עדיוקעישאן אין דאונטאון ברוקלין און זאגטס דא זעמער, און אז עטס וועטס דאס טון, עווענטשעלי עט מען נעמען א באס און מ'עט אראפפארן אויף וואשינגטאן, מען גייט צו זאגן אז די אלע ישיבות גנב'ענען אונזער עדיוקעישאן און דער בחור דארף האבן אן עדיוקעישאן קען ער נישט ווייל מען זאגט ס'איז עקזאסטעד, ס'איז געווען אמאל וואס דער רויטער שייגעץ דוד'ל פלעגט האבן א ביזנעס ער געהאט אין. ישראל מענטשן און זיי האבן אפגעווארט יעדן אמעריקאנער, זיי האבן געזאגט געב מיר נאר דיין פאספארט און ביפאר יו נאו איט האט ער ארויסגענומען די זעקס זיבן טויזענט דאלער וואס די גאווערמענט געט און זיי האבן עס גע'גנב'עט, ס'איז געווען חברה וואס האבן געמאכט געלט אויף דעם, עידזשענטס מיט אלעם, און דער בחור איז געקומען חתונה האבן איז ער געגאנגען, איך וויל האבן מיין קאלעדזש גרענטס, מ'האט געזאגט ס'איז לאנג עקזאסטעד, איך בין אינוואלווד אמאל מיט א קעיס וואס האבן עס גענומען פון א בחור נאר מען האט ער געוואלט האבן אן עדיוקעישן האט מען געזאגט איטס לאנג עקזאסטעד. האב איך זיי אפגעקאלט און איך האב זיי געזאגט ליסן איף דיס גאי דאזענט געט ריפלענישט עוורי פעני דעט יו טוק קומט אלעס ארויס און פון דעם האבן זיי מורא געהאט ווייל דא האט מען געמאכט מיליאנען יעדן אמעריקאנער בחור האבן זיי גענומען דעם פאספארט יענער האט נישט געוויסט אפילו וואס מען טוט מיט דעם זאלט עטס וואטשן ווייל היינט איז אויך דא די זעלבע ביזנעס ס'דא למשל אמאל האט די מיר'ע ישיבה נישט, ס'האט זיי נישט אינטערעסירט ווער ס'יא געווען איינגעשריבן נישט געווען איינגעשריבן, היינט ווילן זיי זאל זיין איינגעשריבן, זאגן זאגן זיי ווייל זיי ווילן האבן השגחה אויף די בחורים, א מכה ווייל די צימערן זענען די זעלבע, כ'בין יעצט געווען וויזיטן צימערן, זיצן דארט בחורים און רייכערן וויד, דאס האב איך אליין געזען, און אויסער דעם וואס זיי רייכערן די וויד האבן זיי נאך דעם אינטערנעט, זאל קיינער נישט איינרעדן אז ער האט נישט דעם אינטערנעט. יעדער האט עס, נאר פארוואס ווילן זיי מען זאל זיך איינשרייבן? ווייל זיי מאכן אויף דעם געלט, זיי גייען צו די גאווערמענט, זיי פאמפן ארויס דיין געלט, און נאכדעם בלייבסטו אן גארנישט. און וואס געבן זיי פאר דעם? גארנישט, זיי געבן דיר ממש גארנישט, דארפסט דיר אליין אויסהאלטן די עסן, דארפסט דיר אליין אויסהאלטן וואו איינצושטיין, זיי געבן עסן אויכעט, אבער פאר דעם טשארדזשען זיי עקסטרא. סאו רבותי לאמיר אונז אנהייבן צו זיין אן עם חכם ונבון, מען זאל וויסן יעדע ישיבה האט דיך באגנב'עט יעדער רב איז א נואף, יעדער, ניין נישט אפשר מער ווייניגער, יעדער רב איז א נואף, דער וואס איז נאך נישט געווארן קיין נואף איז אדער דו האסט אים נישט געכאפט אדער ער שעמט זיך פאר זיין ווייב, ס'זענען דאך אזאלעכע מושחתים ס'איז אנבעליוועבל. און לאמיר זיך נישט לאזן, און מען פארציילט צוביסלעך פאר די גאווערמענט זאל וויסן. איינער שרייט פאר איינעם אויף א מענטש, שרייט אים ער איז א מסור, ענטפערט אים צוריק איים דעמן פראוד אוו איט, איים דעמן פראוד אוו איט, ניין ער מסר'ט ווייל די פעדאפיילס גייען אין דזשעיל, אונז אונז ווערמער שוין היינט נישט דערשראקן, יעצט קענסט שוין שרייען, אונז שרייען מיר צוריק, היינט גייט ר' ישכר דוב בעלזער אנטון די נאסע שמאטעס, נישט אונז, אונז זעמער סיק און טייערד פון ענקער דרך. איר האט פארפירט כלל ישראל פופציג אדער זעכציג יאר, נישט נאר עטס, אין בני ברק אויכעט. אין ירושלים דאס איז קריגן, עטס האטס געמיינט אונז זעמיר ענקער הפקר בלוט עטס קענטס מיט אונז טוהן לכם לכל צרכיכם, נאו! אונז גיימיר צוריק פייטן און אלעס וואס עטס האטס געטוהן ראנג יו וויל פעי די פרייז. בסך הכל האט עטס צוויי וועפנס ארויסווארפן די קינדער וויטש וויר נאט גאנע טעיק, מען גייט צו די גאווערמענט מיט דעם אויכעט, און די צווייטע וועפן איז מען וועט ארויסגעבן גרויסע צעטלעך, ס'וועט אזוי שאטן פונקט ווי ס'האט מיר געשאט, גארנישט איך לאך פון ענק, עטס האטס מיר געמאכט דעם גרעסטן פירסום און איך האב היינט. טויזענטער הערערס איבער די גאנצע וועלט, נישט טויזענטער נאר צענליגער טויזענטער, סאו ווי זענט עטץ אנגעקומען מיט אייער חרם מיט אייערע באלאני? אין ערגעץ נישט, און דאס גייט עטץ ענק אויסלערנען, עטץ האטס פאפיר און עטץ קענטס שרייבן, און אונז האמיר אויך פאפיר מען קען אויך שרייבן, און מען קען שרייבן א לאוו לעטער פאר די גאווערמענט אז די גאנצע היי סקול פראגרעם און די גאנצע קאלעדזש איז גניבה וגזילה בלאף און קיינער נישט נהנה נאר אפאר חזירים וואס זיי גנב'נען דאס, דעטס אלל, און בעיסיקלי האמיר זיי שוין געזאגט, ענד דעי טשעקינג אינטו איט. און אז דו ווילסט קענסטו מיר נאכשרייען נישט נאר מוסר, קענסט מיר נאכשרייען נעתר וויי אויך. אויב דאס געפעלט דיר קענסטו זאגן איך בין אזא מוסר פונקט אזוי ווי איך בין נעתר וויי. דאס איז דאך די אלטע אזיאטישע סאקמערע טערמינאלעדזשי ס'האט מיר יעדן געגעבן א נאמען, דער איז אן עם הארץ, דער איז א שייגעץ, דער איז א גנב. עטס האטס געהאט נעמען פאר יעדן, אינטערעסאנט, אנבעליוועבל. אויף ענק האט עטס קיינמאל נישט געהאט א נאמען? איך וועל ענק געבן ענקער ריכטיגן נאמען, וואן פיס אוו בלאף. דאס איז ענקער גאנץ חסידות. ענקער גאנץ ישיבה, ענקער תלמוד תורה, ענקער מיידל סקול, ענקערע מקוואות, אלעס וואס עטץ האטס געטון פאר אידישקייט, ענקער שחיטה, וואס עטץ האטס געטון פאר אידישקייט איז וואן פיס אוו בלאף, איטס מעיד טו פראדוס אן אינקאם, מען זאל מאכן געלט. און נאכמער, זאלטס האבן א פרייען סעקס דרייוו און טון וואס עטץ ווילטס. איך וויל ענק פרעגן הגע עצמך, די גאנצע משמרת הצניעות האט גע'גנב'עט און גע'גזל'ט און זענען געווען נואפים, זיי האבן געמעגט? און איך האב נישט געטארט האבן א האטליין. ארויסגעגעבן א חרם. איך מיין זאלטס שרייבן נאך א חרם. איך האב ענק שוין געזאגט. איך אליינס בין מוכן אונטער צו שרייבן טאמער שרייבט עטס נאך א חרם. דעם זונטאג גייט זיין די מערעטאן. מערעטאן מיינט אזוי, ס'קומען מענטשן פון די גאנצע וועלט האלב נאקעט אנגעטון, דריי פערטל נאקעט אנגעטון, און זיי לויפן. און יעדער שטעלט זיך אפ, מענטשן קומען פון דאווענען, גייען צום דאווענען, מען שטעלט זיך אפ, ס'איז א גאנצע גליק, ס'איז דא אזאלכע וואס זיי טראגן זיי אביסל וואסער מיט עסן, די אלע זאכן איז אפשר וואלט גוט געווען ווען א פרוי טוט עס, כ'ווייס נישט צו א פרוי מעג געבן פאר א פרעמדן מאן, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, ס'איז נישט צניעות'דיג, אבער יונגעלייט גייען געבן דארט פאר פרויען צו טרינקען, ס'איז זייער אגלי, רבותי, ס'איז שמוץ און זייער נישט איידל, און די קינדער דארפן דאס זיכער נישט זען. מען דארף זעהן צו מאכן שור אז די קינדער האבן חדר געהעריג און די מיידלעך האבן סקול, אפילו לאמיר זאגן ס'איז דא פלעצער וואו ס'נישט דא זונטאג קיין סקול, דארף מען מאכן ס'איז אזא מין פירצה און קיינער זאגט גארנישט, פארוואס? ווייל ס'ליגט נישט קיין געלט, דאס איז נישט דער איד וואס ס'גייט הונדערט צוואנציג טויזנט דאלער, מ'מוז גיין אונטערברענגען דעם מיט יענעם, יעצט איז דא נאך א זאך, ס'גייט זיין עלעקשאן דעי. יעצט, עס גייט זיין אילעקשענס אין מאנסי, און מאנסי איז זייער זייער א טייט ניט קאמיוניטי, און ווי איר האט שוין געזעהן מיט די אלע וואס מען האט עס האבן זיך דארט ארויסגעדרייט, מען האט געגעבן סווידהארט דילס, עס איז דער סקווערע רבי מיט אפאר שקצים פירן דאס, און אונז דארף מיר זעהן אז דאס זאל נישט געשעהן. יעצט, אין קאונטי קאורט רעיס איז א זאך וואס די ארטאדאקסישע אידן געווענטליך פירן די גאנצע זאך. יעצט קומען אריין צוויי קאונטי דזשאדזשעס ניי, פיר קענדידעיטס לויפן און צוויי ווילן געווינען, יעצט די יודעי דבר זאגן אז דריי האבן א טשענס צו געווינען, און ס'איז איין ריפאבליקען און צוויי דעמאקראטס, יעצט די ריפאבליקען הייסט פעטריק לאפטעס, א פעמילי מען, ער זיצט שוין אלס א טאון דזשאדזש, ער איז א קאטוילישער, ער איז א בעליווער, און ער האלט נישט פון די אלע נישט מארעל וועליוס, אויף די אנדערע קענדידעיטס האמער נישט פונקטליך ארויס וואס זיי האלטן און וואס נישט. דער אמת איז אונז ברויך מיר אנשטענדיגע דזשאדזשעס, ווייל ווען נישט עט דער אלטער סקווערע רבי דער אבר עט זיך אים אויפשטעלן ער עט נאך ארום גיין שטעכן מענטשן. ווען זיינע מענטשן קומען אריין מעג מען דאך טון וואס מען וויל. די חזל לערנען אונז אין בראשית רבה כ'האב עס שוין אסאך מאל נאכגעזאגט קאשוי רב האט עס נאכגעזאגט אנדערע ספרים זאגן עס נאך אז דער טעם פארוואס דער אייבישטער איז אזוי ברוגז געווען און האט אומגעברענגט די וועלט מיטן מבול איז געווען ווייל עס איז געווען כותבין כתובה לזכר מ'האט עס געמאכט אן אפיציעלע זאך. און דאס איז וואס די וועלט איז היינט. יעצט, אונז האמיר געהאט קאראפטע דזשאדזשעס אין די יו עס סופרים קאורט, פינף שטיק פון זיי, זיי אלע האבן געוואוט פאר די דזשענדער מערידזש, און אלע פינף האבן געהאט א אידישן נאמען, וואט א חילול השם, און נאכדעם זארגט עטס ענק פארוואס די גאנצע וועלט וועט שיסן אטאם באמבעס אויף אמעריקע, מען סטראשעט שוין, איראן, א קליינער שטינקער סטראשעט אמעריקע אז ער וועט שיסן באמבעס. ערגעץ. הערסט? יעצט וויל איך זאגן דעם עולם, פארגעסטס פון די אלע צדיקים מיט די חזירים מיט די שקצים, וואס זיי ווילן אונז אויסלערנען וועמען צו וואוטן, זיי וואוטן וואס וועט זיין גוט פאר זיי, דאס איז פאר וועם זיי וואוטן, און ממילא דארף מען וואטשן וואס מען טוט, און מען זאל וויסן אז מען זאל וואוטן פאר אזא דזשאדזש וואס עווענטשעלי ווען ער וועט וואקסן וועט ער זיין אן אנשטענדיגער. יעצט לויט ווי איך האב די אינפארמעישן וואס איך האב אלעס דורכגעליינט איז פעטריק לאפטעס דארף מען וואוטען אז ער זאל זיין די דזשאדזש. יעצט ס'גייען אריין קומען צוויי, די אנדערע ווייס איך נישט, און אז איינער איז גוט איז אדער דער צווייטער וועט אים מאכן פארפוילט אדער ער וועט מאכן יענעם גוט, סאו כ'ווייס נאך נישט וואס ס'וועט זיין אבער מ'איז אין א גרויס געפאר רבותי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם א מורא'דיגע זאך, ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל פון די. לעצטע טעג פאר איך האב שוין געדארפט אהיים קומען, זענען געקומען צו מיר אפאר בחורים וויינען אז ס'איז דא עפעס א נייע רבי, ער האט זיך געפנט א שול, ער רופט זיך נייטרא רב, ער הייסט קרויס דאכט זיך מיר האבן זיי געזאגט, און ער איז מקרב בחורים, און ער איז אין רמת בית, אין בית שמש, אין בית שימוש, איך רוף עס בית שימוש, א טוילעט דארטן, און זיי האבן מיר פארציילט אז ער איז מקרב בחורים, אבער נישט סתם קירוב, נאר אזוי קירוב בשר ממש, משכב זכר, ענד וואט וואט וואט יו וואנט טו טינק אוו. האב איך זיי געזאגט ביסט איין בחור קומסט מיר זאגן א מעיד יחידי, ברענג מיר נאך פינף בחורים, האט ער געברענגט צען, און די בחורים האבן אזוי געוויינט אז ס'איז געווען שרעקליך, בין איך געגאנגען איך האב געטון וואס איך האב געטון, און איך האב זיי געשיקט צו מיינע מענטשן, איך האב דארט איבערגעלאזט מענטשן פאר יעדע זאך, איך האב איבערגעלאזט מענטשן פאר מקווה'ס אויכעט, פאר יעדע זאך האב איך שוין היינט מענטשן ברוך השם, יא. דאס איז ווייל איך בין אין חרם זעהט אויס אז די חברה קלעבן צו מיר און כ'האב געוואוסט אז ס'גייט פלאצן איך הער זאגן ס'האט שוין געפלאצט די פאליס גייט אים אויפפיקן איך הער זאגן אז אין גאנץ ירושלים איז שוין דא צעטלעך צא טמא ס'איז שוין דא צעטלעך אויפן דאס האב איך נישט געהייסן ווארפן ווייל איך טענה איין זאך גיי צו די פאליס דארפסטו נישט קיין צא טמא איז במילא מ'האט מיך יעצט אריינגעקאלט די בחורים שכוח ר' נחום את בנציבין ומצודתך פרוסה מ'גייט זיי אלע אראפנעמען די חזירים פון די מארקעט. עס גייט נישט בלייבן אזוי. זיי מיר געזאגט די בחורים אז דארט איז דא מעשות מיט אים מיט מיידלעך אויכעט. יעצט איז דא נאך א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב געטראפן יעצט א טאטן דא פון טאהש און ער וויינט אז ער דארף אוועקשיקן זיין זון אין א ישיבה, ער זאגט דו אליינס זאגסט דאך אז די גרעסטע בתי זונות זענען היינט אין די דארמעטאריס, וואס ער זאל טון. בקיצור כ'בין געגאנגען כ'האב אפגעקאלט אפאר טעלעפאן קאלס, כ'האב געוואלט וויסן וואטס ביהיינד דיס האול סטארי, זאגט מיר א טאהשער נחום זיץ רואיג פארפיר נישט, פרעג דיך פרעג איך אים פארוואס. זאגט ער ער האלט עס איז ביהיינד די סינס אז דארט איז געווען אזא מין חזר'יי אין טאהש אז ער מוז צושפארן ווייל טאמער נישט האט ער מורא פאר לאוסוטס פאר דעם האט היינט יעדער מורא ער אליין האט שיער געהאט א לאוסוט דעמאלטס ווען משה ראטמאן האט נעבעך געהארגעט דא צוויי קינדער זיי האבן אים איינער האט דאך אים אנגעשפארט נאר ער האט באצאלט נאר איך האב דעמאלטס געזאגט נעם נישט הונדערט טויזענט דאלער דיין היילן איז מער ווערט ווי דעס. קענסט אים סא? משה איז א געשוואלענע מיליאנער, געגנבעט געלט פון דעם רעבין, צוגעזאגט ישועות און האט עס גענומען האט עס אריינגעלייגט, איך ווייס פון א פלאץ ווי ער האט גענומען שווערע הונדערטער טויזענטער יענעם'ס פרוי האט אפגעפייגערט. דאס איז וואס דא האנדעלט זיך, דא האנדעלט זיך נישט דא איין פעני ערליך, אז די רבי איז געווען א גנב זענען אלע חסידים ארום און ארום אויך גנבים, פארוואס האט זיך יאסל פארשענאווסקי באזעצט אין טאהש? ווייל יעדע רבי האט אים ארויסגעווארפען געווען א וועלטס באוויסטער גנב, טאהשער רבי האט געזאגט קום אריין, דזשוין די קלאב, לערן מיך אויס, אבי איך זאל אויך עפעס האבן. זאגט מיר יענער, זאלסט דיך נישט אנווארפן מיט די גאנצע פרשה, ווייל עס קען זיין דארט שטינקט אזוי אז מען האט עס געמוזט צושפארן, זאג איך אים, אבער עס מוז דאך זיין א ישיבה אויכעט, אידן וואוינען אין א שטעטל, וואס האבן זיי דערפון אז עס איז נישט דא קיין ישיבה? אז זיי מוזן אוועקשיקן די בחורים אין די פרעמד, דאס איז דאך די ארגסטע זאך. איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב ענק שוין געזאגט, פון אויסלאנד איז אריינגעקומען א האטליין אנפאנג וואך, איך זאג נאכמאל, ווען א איד האט נישט קיין ישיבה פאר זיין זון, זאל ער זיך אריינזעצן מיט די קינדער אין טאהשער בית מדרש אן א מגיד שיעור, מ'וועט לערנען קמץ אלף א, און דו'סט אים וואטשן, אדער וועסט אים ברענגן טראגן צו א פעקטארי צו ארבעטן, דו'סט אים וואטשן, אבער שיקן אין א דאמעטארי איז אזוי ווי אים אריינצווארפן אין א לייענס דען, ס'איז כמעט נישט דא א דאמעטארי וואס איז היינט סעיף אפילו תולדות אהרן וואס זיי הייסן שוין זיי ארבעטן אויף קדושה, יארן צוריק, מען האט דערציילט פארן טאלצאהן רב וואס ס'גייט פאר, נישט פארן היינטיגן, נאך פאר ר' אברהם יצחק, מען האט אים פארציילט וואס ס'גייט פאר, האט ער געזאגט אויב אזוי וויל איך נישט מער קיין דאמעטארי, ווער ס'קען זאלן שלאפן די קינדער אינדערהיים, ער האט אבער נישט געכאפט אז פאפענהיים האט א נעפיו וואס מען האט אים אפגעטרענט אינדערהיים אויכעט, ווייל מען קען אינדערהיים אויך טרענען, אבער ס'איז אלץ בעסער ווי אין א ישיבה, עניוועי, קאלט מיך אפ יעצט א אינגערמאן, ר' נחום האט אייך געפאלגט. איר זאגט מען זאל געבן די קינדער אין פאבליק סקול, סקווער האט געשריבן א מיעסן בריוו, זיי קענען נישט אננעמען איינעם ווייל ביי אים אין שטוב איז מען נישט אזוי מגדל אזוי ווי די אנדערע ברודער און שוועסטער סטייטש אזוי די אנדערע ברודער און שוועסטער האלטן אז די רבי האט געמאכט דעם אייבערשטן חלילה חס ושלום ימח שמו מיט די גאנצע סקווער טשערנאבעל אמונה טפלה און ער האלט ניין אז די רבונו של עולם האט באשאפן דעם רבי און די רבי וועט פייגערן ביז א יאר צוויי און די רבונו של עולם וועט בלייבן חי וקיים לעולם ולעלמי עלמיא. במילא קען מען נישט ארייננעמען די טאכטער, זייער גוט, וואס האט ער געטון? ער הערט אויס מיין האטליין, ער איז געגאנגען אין פאבליק סקול, יעצט גאנץ ראקלענד קאונטי שאקלט, די באורד אוו עדיוקעישאן שאקלט, אז זיי הייבן אן געוואויר צו ווערן אז אלעס וואס איך האב זיי פארקויפט איז אמת, איך האב דאך צו זיי אויך גערעדט, אונז האבן אראפגעווארפן צענדליגע טויזענטער דאלאר האט געקאסט די מלחמה ביז יעצט וואס קיינער ווייסט נישט, ברוך השם ס'האלט אויף א וועג, יעצט שרייען זיי ברענג צוריק דאס קינד, זאג איך אים ניין, אין פאבליק סקול ברענג מיט נאך. צען קינדער, זיי מוזן דיר צושטעלן א טיטשער מיט כשרות. כ'וויל בכלל זאגן א זאך, איך האב שוין געבעטן פינף יאר צוריק, און ווער ס'הערט אויס מיין האטליין ווייסט, כ'האב געזאגט ס'זאלן קומען צען פארשטינקענע בהמות טאטעס, און נישט מקרב זיין זייערע קינדער צום מולך, און זאלן אריינקומען אינאיינעם מיט מיר אין פאבליק סקול און באורד אוו עדיוקעישאן, און זאגן דא האסטו מיין קינד, א נייס בוי א נייס גירל, וויי אר דעי אין די סטריט, דיז ישיבות. ענד דיז פרייוועט סקולס אר טעיקינג טאוזענדס ענד מיליאנס אוו דאלערס סעיאינג דעט דעי טעיק קעיר אוו עווריטינג, דעי דאונט! ווייסט וואס גייט געשעהן? מ'גייט אויפהערן צו געבן געלט פאר פרייוועט סקולס! אלעס אין פאבליק סקול! כ'האב יעצט געהאט. כ'האב גערעדט מיט א גלח, א גרויסן גלח וואס ער פירט דא בישאפ פארד היי סקול, כ'האב אים געפרעגט וויפיל מענטשן האסטו שוין ארויסגעווארפן פון דיין סקול? זאגט ער נאט וואן אוו דעם! פרעג איך אים וואס טוסטו אז זיי ביהעיוון נישט? וואס טוסטו אז זיי קומען מיט א גאן? זאגט ער איך ווארף זיי נישט ארויס איך ברענג אריין די פאליס, יו העוו טו טעים הים ענד דעטס וואט יו פיפל דאנט אנדערסטענד, קינדער זיי גייען אין חדר איז אזוי ווי זיי גייען אין שפיטאל, מען דארף זיי לערנען, טעימען, מאכן פאר מענטשן, נא נא נא נא נא, סאטמער, מונקאטש, שטינקאטש, די אלע זאלט איר וויסן, איר האט אנגעהויבן מיט זייער א שווערן בחור, און די בעסטע זאך וואס איר האט געטון איז אז איר האט מיך געלייגט אין חרם, ווייל ווען נישט דער חרם וואלט איך ביי יעדע זאך געדארפט איבערטראכטן, וועט עס שאטן פאר מיר? פאר מיין ווייב, פאר מיינע קינדער, פאר מיינע אייניקלעך, פאר מיין פרנסה, פאר מיין מנין. יעדע זאך וואלט איך געדארפט איבערטראכטן. היינט כ'האב נישט וואס איבערצוטראכטן, כ'האב נישט וואס צו פארלירן. איך בין דאך שוין אינדרויסן פון כלל ישראל. איך שטיי אויף איין זייט און אלע רבנים די שקצים אויף די צווייטע זייט. סאו אונז זעמיר דעפענטלי אן די אדער סייד. סאו וואס האב איך שוין צו פארטראכטן? וואס איך וויל קען איך היינט טון. כ'האב נישט קיין שום פראבלעם. און אז עטס ווילטס שיסן, האב איך ענק שוין געזאגט, א קאץ האט ניין לייווס. דאס דארף מען אסאך מאל שיסן. פאר איך וועל שטארבן. יעצט, ס'איז דא איינער וואס האט מיר פארציילט א מעשה, ער האט מיטגעמאכט דאס גיהנום, ער האט נישט געקענט זיין געהאבן א נארמאלע מעריד לייף, ווער אים עוד האט נישט געקענט האבן, מ'האט צוגענומען זיינע קינדער פון אים, מ'האט אלעס אוועק גענומען פון אים, ער האט נישט געקענט זוכה זיין צו גיין צו איין קינד'ס חתונה. זאגט ער מיר, ווער ס'האט אים אויסגעפאמפט יעדן טאג, איז היינט א גרויסער רב. ער האט געזאגט דעם נאמען פונעם רב אויך, אבער איך האב אים צוגעזאגט איך גיי נישט ווייטער דערמיט, ווייל ער זוכט עס נישט, ס'איז א גרויסער עושר, ער שטיצט אים. א ביסל אויכעט נעבעך ער איז דאך ער איז דאך קראנק נעבעך שטיצט ער אים דיז אר די פיפעל דעט וויער דיעלינג וויט גרויסע רבנים דא ס'עפענט זיך איינער אין ארץ ישראל אה ער איז מקרב זאל וויסען קירוב איווען אין סייקייעטרי סייקייעטריסט דארפען גיין יעדע פאר יאר צו אנדערע סייקייעטריסטס ווייל זיי ווערען משוגע סייקייעטרי האט אויך א סיסטעם טו דיס מעדנעס.

ער זעהט, ער ווארט אסאך מאל אויף א היטש, ער זעהט ס'פארן דורך אידן טויט ליידיגע קארס, נאובאדי וואלט איווען לוק אז מ'זאל זיך אפשטעלן און געבן פאר א בחור א היטש, קודם קען זיך אים צושפילן די תאווה, וועט ער אנכאפן א בחור, און נאכדעם אז דער בחור וועט וועלן ארויסנעמען געלט פון אים דארף ער נאר זאגן אז יענער האט אים געטאטשט, ברוך השם איט ווארקס טו וועיס, ונתנו ארבעט צוויי וועגן, דאס זעלבע האבן מיר אויך וועגן די ווידיאו וואס מ'האט אריינגעלייגט ביי די מלמדים, קודם האבן די מלמדים געשריגן זיי ווילן נישט זיי ווילן נישט מיר זענען חושד, שפעטער האבן זיי זיך בארעכנט ס'איז דאך בעסער פאר אונז. קיינער קען טאקע זאגן אויף א מלמד און אלע צופרידן ברוך השם, יא ס'פארט קיין עין הרע, איין זאך פארוואס דער אייבערשטער שטראפט מיך און כ'קען מיר אליין נישט מוחל זיין, איך האב נישט געוואוסט אז די רבנים האלטן ביי גארנישט און איך בין געגאנגען משוגענערהייט און איך האב גענומען די רבנים און איך האב זיי געוואלט ארייננעמען אין די מלחמה אז זיי זאלן צוהעלפן זיך צו שלאגן קעגן די פעדאפיילס און ס'האט געדויערט פינף א האלב יאר דאס שרייבן די בריוון די פינף א האלב יאר א זעה אני חיובים רחמנא לצלן. טרעף מיך דא יעצט א איד זאגט ער מיר אפשר קען איך צוהעלפן צו די שפעזן ס'האט אייך געקאסט אין ארץ ישראל זענט איר געפארן מיט א האלבע משפחה זאג איך אים יא איר קענט מיר זיכער צוהעלפן נאר איר האט נישט דאס געלט פאר דעם זאגט ער פארוואס וויפיל האט עס אייך געקאסט זאג איך אים לאמיר דיר זאגן טאמער וועט מען איינזעצן יעצט דעם חזר קרויס איז דאס ווערט א ביליאן דאלער האט איר א ביליאן דאלער באצאלט און טאמער נישט וועט איר פארשטיין איך האב געמוזט דארט זיין. אלע יסירים מיט די נסיונות קומט וועגן דעם ווייל כ'האב פינף א האלב יאר געמיינט אז איך טוה גוט און כ'בין געווען ראנג. איי וויאזוי האב איך געקענט וויסן? אבער ס'איז א שוגג פון א דבר שיש בו חיוב כרת נעבעך. שוין יעצט זעמער גיין ווייטער. יעצט איז נאך א ב פון דעם בת כסא פון בית שמש פון בית שמש אריין קומען יעצט נאך א מורא'דיגע זאך אז א טאטע געווען קלוגער פון אונז אלע כ'האב ענק געזאגט די חברה פעדעפילן לאכן פון אונז אונז זעמער דאם און סטופיד וויאזוי זאגט דוד המלך בהמות היסימכון זעמער ווי בהמות. האט ער געמאכט א חשבון אז ער וועט רעיפן זיין טאכטער וועט דאך עס ארויסקומען וועט ער דאך גיין אין דזשעיל האט ער זיי געגעבן כדורי שינה האט ער געגעבן סליפינג פילס מילא אלעס וואס איז געשעט איז אין חלום סאיז נישט זיכער סאיז אזוי דאס ארבעט זיי איינגעשלעפט און גערעיפט און מ'האט עם אריינגעפירט אין תפיסה וועגן דעם זאג איך יעדע מאמע זאל זיך נישט שעמען און זאל זאגן פאר איר טאכטער אז מענער לויפן נאך נאך פרויען און זאל זאגן אפן און סקען זיין דיין טאטע אויכעט מעיק דעם פערפעקטלי קליער עוועיר. מען האט שוין געטראפן נאך א חזר אין בני ברק, כ'האב ענק געזאגט גאנץ וויזשניץ איז איין שטיק חזר, ס'איז דארט דא איינער ר' שלייב הענדלער, דרייט זיך אזוי די פייעס, ער איז פון מענדעלע'ס חברה, א חזר, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, כ'האב זיך דאך געבעטן ביי דעם מקווה איד אז ער זאל אכטונג געבן אויף אים, זאגט ער ער קען נישט, ער איז שוין א זיידע מיט א לאנגע בארד. ווען איך האב נאך געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניצער ישיבה איז ער שוין געווען א באקאנטער חזר און אזוי אפגעחזרט א גאנץ לעבן, אן אייניקל זיינער קאלט מיך אפ פון וואנעט ווייסטו אז מיין זיידע איז א חזר זאג איך ווייל אונז קען מען אים ער איז נישט היינט געווארן א חזר שוין מען פארשווייגט עס יעצט איז דא איינער אברהם ברוך ריזל א איין און צוואנציג יעריגע אינגערמאן אין בני ברק האט גענומען א קינד פון דרײַצן יאר ס'הייסט א בחור ביי אונז שוין און ער האט מיט אים געטון כל מיני מיני פגיעות. געשטופט אין אחור אריין, אויסגעפאמפט אים און געשטופט אין פיסק, און מען ווייסט ער טוט עס שוין יארן, נאר איינער איז געקומען פאראויס און מען האט אים איינגעזעצט, יעצט די משטרה האלט אים איינגעזעצט און זיי ווילן אז מען זאל קומען פאראויס, זיי ווילן אז ס'זאל זיין נישט איינער און נישט צוויי, לויט חשבון איז דא צענליגע און צענליגע קינדער. וויזשניץ פישניץ האבן ארויסגעשטעלט זייער א שיינעם פיקטשער פון אים אז יעדער זאל אים קענען באטראכטן אפשר האט ער אים אמאל געטשעפעט. נארמאל לאזן נישט די פאליס אז מען זאל ווייזן פיקטשערס און מען זאל זאגן די נעמען אבער דא האבן זיי געהייסן אז מען זאל זאגן די נעמען ווייל ער האט אזוי מיז בא'עוול'ט קינדער אז ס'איז ממש א שרעק. און דאס איז דער חורבן. ס'איז געווען איינער וואס דרייט זיך שוין יארן אין בני ברק און ער איז מכשיל קינדער, און די עלטערן האבן נישט געוואלט אפילו קומען פאראויס, איז דא אין אין בני ברק, ער הייסט השיטר העירוני, ער איז די פאליס פון די שטאט, און ער האט אים איינגעזעצט. רבותי, ווי לאנג עטס וועט ווייזן א שוואכקייט וועט עטץ פארלירן, אז דער סקווערער שייגעץ קען ארויסווארפן בחורים און קיינער. זאגט גארנישט און איך זעה נישט צוואַנציק מענטשן אין פראנט פון די באורד אוו עדיוקעישן צו פראטעסטירן, גוט פאר די רבנים, הרג'טס אויס כלל ישראל, סקרו עם אלל, אז זיי האבן נישט קיין גאטס און זיך אויפצושטעלן און זאגן איטס נאט גאנע העפן עני מאר, עטס זענטס דאך די מעדזשארעטי און נישט זיי, וואט א שעים. יעצט איך האב ענק פארציילט עטס האסט מסתם געהערט אנפאנג דעם שיעור אז איך האב געזוכט ווי צו דאווענען, איך האב געוואלט גיין צו קעניג, מען האט געזאגט דארט איז דא מנין פון יום טוב שני של גליות, למעשה האב איך מורא געהאט דארט צו בלייבן ווייל זיי האבן מיר געזאגט פאר א יאר אז כ'זאל דארטן קומען דאווענען, דעמאלטס וועט מען מיך ארויף לייגן אויף א טהרה ברעט, איז דא א שייגעץ וואס ער הייסט ר' אלעזר מרדכי קעניג, דער איז דאך א צומישטע שייגעץ, אמאל האט ער געטענה'ט מען טאר נישט פארן אויף אומאן, ווייל פארשטייסט פארוואס, ווייל פון ארץ ישראל טאר מען נישט ארויס. פארן. שפעטער האט ער געזען דער עולם פארט אויף אומאן איז ער געקומען מיט זיינע מאפיע ער האט צוגענומען אלע רעכטן פון יעדן און ער האט איבערגענומען די קאך כהאב ענק שוין אמאל געזאגט סאיז איין שטיק מאפיע דארטן כבין געווען דארט כהאב גערעדט מיט אינגעלייט זיי וויינען זיי וואלטן געדארפט ווען אוועקגיין דעמאלטס ווען איך האב געמאכט אן איבערקערעניש נאר כהאב נישט געוויסט אז סאיז שוין דא אכט ניין יאר פון דעמאלטס. כ'האב זיי געזאגט צוויי דריי יאר צוריק און זאגן זיי ניין ניין עס איז שוין דא אכט ניין יאר. א מאפיאנער א לאולייף ער האט איין זון וואס ער איז א רעיפיסט ער האט שוין אפגעהארגעט הונדערטער קינדער נאכדעם וואס מ'האט שוין ארויסגעווארפן דעם קנעפל מאכער ער איז אלץ איך זאג ענק די גאנץ ברסלב גאנץ חסידות איז היינט מאפיע. עניוועי, האב איך נישט געוואלט דארטן גיין דאווענען ווייל מ'האט מיר געזאגט מ'וועט מיך הרג'ענען, בין איך פון דארטן געגאנגען, כ'בין נישט אריין אפילו, כ'בין דא געוואויר געווארן אז ס'איז דא ערגעץ אנדערש עפעס, ס'איז דא א יום טוב שני מנין, כ'האב דארט געזען אז מ'פארקויפט אויפן אינטערנעט פארקויפט מען די שמחת תורה, מ'פארקויפט די חתנים, טויזנט דאלער מינימום, מ'מוז אריינשיקן קרעדיט קארדס, איטס גארנישט, ס'איז אלל בלאף, וואן פיס אוו בלאף. עניוועי, איז למעשה איז געשעהן דארט אזוי אז ווען ס'איז געווען די נאכט פון שמחת תורה ביי זיי שמיני עצרת און שמחת תורה די זעלבע, איז אין בית מדרש איז אראפגעפאלן ווען ביי די צווייטע הקפה איז ארויסגעפאלן א ספר תורה פון א יונגען בחור און די לעזער מרדכי קעניג ער איז שוין דא גראדע אין אמעריקע ער איז ארויסגעפארן גראד נאך יום טוב ווייל געלט איז איבעראל איטס אבאוו עווריבאדי אבאוו דעם אייבערשטן חלילה אבאוו די תורה ער געקומען דא צו דזשעק קליין. ער וואוינט זיך דארט אין מאנסי האט א ברסלב'ער בית מדרש און ביי אים הענגט ער ארום, עניוועי האט ער ארויסגעשריבן פונקטליך מפורט פאר די בניי קהילה אז מען האט געמאכט אז דעם נעקסטן מאנטאג וואס דאס איז שני וחמישי ושני בה"ב זאל יעדער איינער פאסטן און ער זאגט אן אז יעדער איינער פון די קהילה וואס ער איז העכער פון אַכצן יאר מוז פאסטן א גאנצן טאג און א חולה זאל אויך פאסטן ער זאל פייגערן אבער אבי ס'זאל הייסן ברסלב על הגובה ניין ניין ניין א חולה האט ער געזאגט זאל זיך אויסלייזן פאר אַכצן שקלים, און ווער ס'קען נישט פאַסטן זאָל אויך געבן אַכצן שקלים פאַר אים און פאַר זיין ווייב און פאַר די קינדער און פאַר די אַלע פּילגשים און פאַר די אַלע שטותים. עניוועי, דאָס מוז מען געבן פאַר די חסידות און די חסידות זיי וועלן ערלעדיגן אַז דער אייבערשטער זאָל נישט ברוגז זיין חלילה. מ'וועט אויסזאָגן גאַנץ תהלים בשעת דרײַצן דרײַסיק אינעם קלויז פון צפת. בקיצור, ער האָט אויך. געמאכט א נייע זאך אז מען זאל נישט רעדן אין בית מדרש ביי קריאת התורה, מען זאל מחזק זיין דעם כבוד פון תלמידי חכמים, און אויכעט מען זאל פרייען זיך מיט די תורה, און מען זאל מער נישט געבן פאר א בחור אונטער אַכצן יאר צו האלטן א ספר תורה, און מען זאל בכלל נישט רעדן ביי די הקפות. נאר איין זאך האט ער פארגעסן צו שרייבן, אז מען זאל אריינשטופן אין קינדער'ס אחור וויפיל מען קען, קנעפל מאכער זאל זיין דער. פרינציפעל דער מנהל און זיין זון, ער האט א זון וואס, איך בין געווען יעצט דארטן, מען האט מיר פארציילט, הונדערטע קינדער האט ער מאנס געווען, נאר מען האט מורא צו זאגן א ווארט, ווייסט פארוואס? דאס איז מאפיא, דעטס אלל איט איז, דזשעק קליין סופארט די מאפיא, פארשטייסט, דער אייבערשטער האט אים געלאזט לעבן, האט אים געטוישט מיט א שווארצן די לונג, ווייל ער זאל קענען ווייטער אנהאלטן זיין זנות.